א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, כ'האב שוין געמאכט מיין שיעור, אויסער דעם האב איך שוין צוגעלייגט א הוספה, יעצט לייג איך צו א הוספה להוספה, ס'איז דא א מורא'דיגע עמורדזשענסי וויכטיגע זאך, אברומי רובין איז היינט מיטוואך געווען אין קאורט און ער האט געפליעד גילטי, ס'איז זיכער דא א דיעל אונטערן טיש אז מ'האט אים געגעבן מינימום דזשעיל, נישט קיין צען צו פופצן יאר, מסתמא האט מען אים געגעבן א האלב יאר צו וויפיל, ווייל דאס איז דאך דער קאראפטער טשארלס היינס. און אלעס שטופט ער אפ אויף נאוועמבער, ער מאכט א חשבון אזוי, העט ער געווינען וועט ער דאך טוהן וואס ער וויל, ווייל געלט האט ער דאך גענומען גענוג פון יעדן, אברומי האט געשריגן איך צאל אפילו א מיליאן דאלער נאר איך וויל נישט זיצן, העט ער נישט געווינען העט ער זאגן פאר אלע חברה זייטס געזונט און איי'ל טאלק טו יו סאם אדער טיים, וועגן דעם האט עס דער פישמען דארט שניצלער אפגעשטופט אויף נאוועמבער, ברוך מאטכע האט עס אפגעשטופט אויף נאוועמבער. ער קען לאזן ברוך מאטכען וואקן אויך טאמער ער געווינט, און אפילו ווען ער געווינט נישט קען ער אים אויך לאזן וואקן ווייל ער איז עניוועי אין האט וואדער, ס'איז שוין נישט קיין חילוק, סא ער קען טוהן וואס ער וויל, ער קען זאגן ער וויל עס נישט טרייען, צו ער קען זאגן אז דעם וויקטעם האט מען שוין באצאלט גאר גרויס געלט און ער וויל נישט קומען נאכאמאל, דאס ווענדט זיך יעצט צו די fbi העט זיך אריינמישן צו נישט, וויבאלד ס'איז דא אסאך צייטונגען און די צייטונגען האלטן א אויג אויף אים. און נאכדעם האט ער אויכעט אפגעשטופט אברומי האט עס אפגעשטופט ער האט געפליעד גילטי און ער האט אפגעשטופט די סענטענסינג אויף נאוועמבער און אזוי שטופט יעדער איינער אפ אבער רבותי עס העט נישט דויערן אייביג ווייל די fbi איז אפטער אים אלע צייטונגען זענען אפטער אים און יעצט האפט מען אז ער העט פארלירן און אז ער העט פארלירן דעמאלטס האט עטס נישט גוט געגעמבלט ווייל ווען עטס גייטס יעצט און ער געט ענק א דיעל וואלט עטס בעסער אויפגעטון אזוי ווי עטס האטס געווארט ביז דעמאלטס דעמאלטס וועט ער זאגן ליסן טאקע האטס עטס מיר געגעבן געלט באט איי קענט דו עניטינג איך בין אויס די עי. סאו אברומי רובין האט געפליעד גילטי און אין נאוועמבער גייט מען אים סענטענסן. יעצט האמער אונז נאר א גרויסן פראבלעם אברומי רובין האט געפליעד גילטי ווייל סאיז דא א דיעל לויט ווי איך הער אז ר' אהרן גייט געבן נישט פאר טאמפסאן די וואוט נאר פאר טשארלס היינס סאו סלוינט זיך אים פאר דעם איינעם מענטש אומצוברענגען כלל ישראל יעצט אבער די שאלה וועמעס חטא איז געווען נחמיה וועבערמאן? דאס איז דאך געווען סיי די אהרונים און סיי די זאלוינים, סאו וויאזוי האט עטס אים ביידע געלאזט פאלן? מען האט דאך אים אוועק געווארפן ווי א דאגי, סאו דאס איז נאר געווען אן אימערדזשענסי, און יעצט קומט נאך אן אימערדזשענסי און נאכדעם קומט דער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'האב שוין געמאכט א פאר דרשות פרשת כי תבוא, איינס איז די געהעריגע דרשה קעגן פעדעפיילס אויף די ליין וואס עס זיצט יעצט אויף נאמבער וואן,

דאס זענען די דריי דרשות. כ'מוז אבער צולייגן אן עמורדזשענסי צו דעם קעסטל, קעסטל נאמבער איינס, ווייל ס'קומט אונטער נייע זאכן יעדן טאג. קודם האב איך געוואלט זאגן דעם עולם, דער עולם איז מיך מקנא מיט אזא הצלחה, מ'האט געקענט אונטערדרוקן די אלע חזירים. כ'וויל ענק זאגן רבותי, דאס איז נישט סתם א מלחמה פון מיר, דאס איז א מלחמה וואס דער אייבערשטער האט אונז באפוילן, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. און אויך איז דאס נישט א מלחמה וואס האט זיך יעצט אנגעהויבן, מ'מיינט אז דרייסיג פערציג יאר צוריק האט מען אנגעהויבן צו אביוזן קינדער דאס האלט אן פון ווען די וועלט שטייט קיינמאל נישט געווען אנדערש סאו למעשה דאס איז זייער אן ערנסטע מלחמה און דאס געווינט מען נישט אזוי אין איין טאג מיינטס נישט דאס איז נאר די ערשטע טראפן בלוט וואס מען האט אויסגעגאסן פאר דעם עס וועט נאך זיין א גרויסע מלחמה יעצט וואס איז די אנדערליין וויל איך ענק זאגן סאיז דא די אנדערליין עטץ ווייסט משכב זכר צו וואוינען א זכר מיט א זכר איז זייער א עקלדיגע זאך, די תורה האט עס פארבאטן אויפן העכסטן אופן, ארגער ווי צו וואוינען מיט א אשת איש, ווייל מיט אן אשת איש אז ער האט א ממזר איז ער מקיים פריה ורביה לויט אסאך דעות אין שלחן ערוך, נישט וואס חס ושלום מען זאל עס טוהן, איך זאג נאר. די עקלדיגסטע זאך פארן אייבערשטן אין זנות איז משכב זכר. יעצט, די מנוולים האבן געפייט אסאך יארן, איז נישט יעצט אויך, ס'האט זיך נישט יעצט אנגעהויבן, ס'האט זיך נאך אנגעהויבן אין דור המבול, און ס'האט זיך אנגעהויבן. שפעטער אין סדום און עמורה, און למעשה איז היינט ווען ס'איז געווארן אזוי שטארק אז ווער ס'איז פרא געי דער גייט געווינען, יעצט מען האט שוין אנגענומען פאר א פאקט אז מען קוקט נישט אראפ אויף זיי, מען מוז זיי געבן אלע רעכטן, זיי קענען קומען חתונה האבן, און מען מוז זיי פארדינגען א דירה, מען קען זיי געבן א מארטגעדזש, אלעס. און די זעלבע מיט פרויען, זיי האבן חתונה מיט פרויען. וואס האט דאס געברענגט? דאס איז נאר איין סטעפ. נענטער צום דור המבול און צו סדום און עמורה. וואטש ענד סי. וואס האט דאס געברענגט? דאס האט געברענגט איין סטעפ פארווארד. אז ער טענה'ט יעצט אזוי ווי דו האסט מקבל געווען אז דאס ענין פון זיין א משכב זכר ניק איז א נארמאלע זאך, און והא ראיה מען געבט זיי אלע רעכטן, שרייען זיי יעצט צו כאפן א קינד און טוהן מיטן זנות איז אויך א נארמאלע זאך. פארוואס זאל דאס יא זיין נארמאל וואוינען מיט א זכר און מיט א קינד זאל נישט זיין נארמאל? זיי זעען נישט דעם חילוק און זיי פייטן יעצט טוט ענד נעיל דאס איז די נעקסטע זאך וואס זיי ווילן יעצט ארויפברענגען אז מען זאל נעמען און מען זאל מעגן ליגעלייזן צו וואוינען מיט קינדער אזוי ווי ס'איז דא אין געוויסע לענדער אין די וועלט איז דא נישט דא קיין שום לאו זאלסט נישט קענען וואוינען מיט א קינד, אין טיילאנד איז דארט דא דאס געזעץ און אזוי ווייטער, דא ווילן זיי מ'זאל דאס אויך דא מאכן, יעצט דאס איז א זאך וואס היינט איז עס נאך נישט דא אבער יו נעווער נאו, וואלט זיך איינער אמאל פארגעשטעלט אז מ'האט געוועלט ווען ליגעלייזד געי מערידזש? בעסער געזאגט, ע עטץ עט לאכן א גוטס, ע ע איך גיי ענק זאגן נביאות, איך בין דאך א נביא, נחום האלקושי, איך בין דאך א חלק פון נביאה. כ'בין דאך א נביא. עטץ עט זעהן אז בערך אפאר יאר ארום, כ'האב נישט פונקטליך דעם דאטום, העט יעדער חתונה מיטן אייזל אזוי ווי בלעם רשע. דאס אייזל העט שרייען הלוא אנכי אתונך, איך בין דאך דיין אייזל, אשר רכבת עלי, דו האסט מיט מיר געוואוינט, האסט מיט מיר געטון וואס מען טאר נישט. די זעלבע גייט דא אויך זיין, וואטש ענד סי. מען גייט ליגעלייזן. אוי העט עטץ לאכן ס'איז געווען א משוגענער וואס האט דאס געזאגט נביאה, אוי איז ער געווען משוגע, גארנישט משוגע, וואטש ענד סי וואס דא גייט זיין. און נאכדעם וועט קומען א געזעץ, מען וועט חתונה האבן ביים ביעטש, און מען וועט חתונה האבן מיט א דאלפין, דלפון ואת אספתא ואת פורתא, אלע מכות פון המן'ען. עניוועי, ס'איז א גוט ביטער געלעכטער. יעצט למעשה, אזוי ווי די וועלט איז געגאנגען פאראויס אין דר'ערד אריין, אז מען גייט שוין חתונה האבן מיט זכרים, אין די זעלבע צייט ווילן זיי מען זאל יעצט מעגן מיט קינדער טאטשן, ער האט אזא קראנקהייט, יו העוו טו טעיק היז וועי אוו לייף. יעצט למעשה איז דא א מורא'דיגע רעזיסטענס ווייל יעדער נארמאלער מענטש שרייט מיט א קינד קענסטו נישט אנהייבן דו הייבסט אן מיט א מענטש דיין עידזש, אמת ס'קען נישט ווערן קיין קינדער פון דעם מערידזש פון א זכר מיט א זכר אבער נעווערדעלעס יענער איז אוו עידזש און דו ביסט אוו עידזש און אז עטס ווילטס לעבן אזא מין לייפסטייל העי ווער קען ענק שטערן? דאס איז אבער אלעס זייער גוט נאר אזוי לאנג ווי דו האסט נישט צו טון מיט א מיינער. ווען דו האסט צו טון מיט א מיינער איז די גאנצע וועלט אלל אוט וואר. האב איך שוין געזאגט, דער עולם איז שוין סיק ענד טייערד זיך צו שלאגן ליגעלי, וואו מען זעט מען קומט נישט אן מיט די פאליטישאנס אין ערגעץ, צום סוף גייט זיין יעדער עט נעמען קעיר פון זיינע קינדער, דו'סט טאטשן א קינד, דעיל בלאו יור ברעינס אוט, דאס גייט זיין דער סוף. די גאנצע לאו סיסטעם איז געמאכט אז נישט יעדער זאל נעמען די. לאו אין די האנט אז זיי ווערן א ווידזשילענטי ענד באט איף איטס גאנא קאם טו איט איטס גאנא קאם טו איט אבער דאס וועט מסתם זייער שנעל קומען צו דעם אויך אז מ'וועט מוזן אנערקענען די געי חברה וואס זיי לויפן נאך דווקא נאך א קינד זיי טענה'ן איך זאג אייביג אין די האטליין מ'זאל גיין אין די ווילידזש און מ'עט כאפן דארטן אין אין א געי באר עט מען כאפן וויפיל שקצים דו ווילסט זאגן זיי ניין זיי ווילן דווקא א יונגל זיי צילן זייער קראנקהייט אין קאפ איז דווקא פאר א יונגל. זיי האבן דאך אזויפיל משוגענע זאכן, און ווער איז אלעס דער שולדיג? די אלע רבנים וואס האבן געהייסן מ'זאל וואוטן פאר די אלע פאליטישאנס, ווייל דער אמת איז די וועלט גייט בארג אראפ, נאר ווען די רבנים שטעלן זיך ווען קעגן, קודם וואלט עס געגאנגען שטייטער, און נאכדעם וואלט געווען נאך א זאך, אז א איד וואלט געקענט טענה'ן, אונז וויל מען נישט אריינפאלן אין דעם משוגענעם לאו סיסטעם אז מ'זאל קענען טאטשן אונזערע קינדער, איך בין א איד, ס'איז מיין רעלידזשען, ריספעקט מיי רעלידזשען. טאמער אבער ביסטו געווען דער וואס דו ביסט געלאפן גראד אינדארסן די אלע געי פאליטישענס, וואס וועסטו טענה'ן? דיין רעלידזשען? פארוואס האסטו דעמאלטס אינדארסט די אלע געי פאליטישענס? און דער אמת איז איר מיינט אז די רבנים ארט אז מ'עט מאלעסטן זייערע קינדער? זיי אליין מאלעסטן זייערע קינדער, און חוץ צו דעם האבן זיי נישט קיין פראבלעם מיט דעם ווייל מ'האט זיי געגעבן געלט פאר דעם. געלט איז רעדט מער פון אלעם. ממון איז עדיף מבנים, טא רבותי, עטץ עטס נאך אמאל וויינען ווען קיינער עט נישט זעהן וואס עטץ האטס געטוהן א חרבן און עטץ זענטס געגאנגען רודף'ן נחום ראזענבערג, הע הע, נחום ראזענבערג האט נאר געמיינט דאס גוטס פון די קינדער און דאס גוטס פון די הייליגע תורה און דאס גוטס פונעם רבונו של עולם וואס ער פארלאנגט פון אונז, אבער גארנישט, דאס עט זיין די נעקסטע סטראגעל, ס'הייבט זיך שוין אן, דערווייל ריפיוזט מען זיי פלעט, אבער איך געדענק ווען מ'האט ריפיוזט פלעט געי אויכעט. איך געדענק ווען מ'האט ריפיוזד די אלע זאכן, און עטס עטס נאך געדענקען ווען מ'האט ריפיוזד אין פלעט אז מ'זאל נישט חתונה האבן מיט א דאנקי? ס'וועט קומען אויף דעם אויך די צייט, טראסט מי, עווריטינג וויל טעיק טיים, ווייל זעהט זיך אויס אז דער עולם האלט ביי זיין שלעכט, און משיח קומט אדער כולו זכה אדער כולו חייב, עס זעהט זיך אויס עס וועט זיין ענדערשט כולו חייב ווי כולו זכה, און עס מיינט נישט אז יעדער וועט וועלן וואוינען מיטן דאנקי, ווייל די וועלט איז נידון בתר רובו, עס זעהט זיך אויס אז די וועלט באלד. ווארט פאר א ריזיגן דעסטראקשן, און דעס זענען שילדיג די אלע רבנים מיט די פאלעטישענס וואס האבן דעס אלעס צוגעלאזט פאר אפאר טאלער. עטס מיינטס אז דער שטינקאטשער רב איז אזא גרויסע בהמה? ער איז א חכם אדיר. נאר ער האט געוויסט איין זאך, ער גייט דארט ווי ס'איז דא געלט, דעטס אלל הי וואז אינטערעסטעד אין. אזוי די אלע פאלעטישענס אין בארא פארק און איבעראל. יעצט ס'איז דא איינער, עטס געדענקט איך האב געזאגט דעם נאמען זייער אסאך מאל, ענדרו גודמאן, ער האט מכשיל געווען אין זיין קאמיוניטי אסאך אידישע קינדער, און מ'האט אים ארויסגעלאזט, טשארלס היינס מיט זיינע העפטי דיעלס, סוף איז געווען, איך האב געזאגט פאר זיין מאמען, ער האט אים געפירט אינטערסטעיט, ווייל איך האב געהאט גערעדט מיטן בחור, גייט צו די fbi, מ'איז געגאנגען צו די fbi און מ'געבט אים יעצט לייף לאנג פריזן, האט ער אבער א מורא'דיגע טענה, ער טענה'ט אז אזוי ווי ביי די דרייצן יאר איז דאך א קינד א גדול, עס איז דאך דא א געזעץ אז מען מעג חתונה האבן א זכר מיט א זכר, דאס וואס ער האט אים געשלעפט אויף אטלענטיק סיטי, דעם צוועלף און דרייצן יעריגן בחור, ער איז שוין געווען בר מצוה, האט ער אים געשלעפט פשוט ער איז שוין געווען חתונה געהאט מיט אים. רבותי איר הערט וואס איר האט אנגעארבעט א חורבן, סאטמאר, אגודה, או יו, אלע אידישע רבנים, די, איך רוף זיי פון היינט אן די דאמינא רבנים, ווייל ווען איינער פאלט פאלט יעדער, זיי האבן מורא פאר זייערן אייגענעם שאטן, אלע דאמינא רבנים, מען זעט וואס עטס האט אנגעארבעט א חורבן. עטס ווייסט וואס א חורבן דאס וועט ברענגען ווען קומען צוויי אכצן יעריגע בחורים און זיי מאכן משכב זכר אין סאטמארער בית מדרש אינמיטן דאווענען זיי וועלן אראפציען דעם זיפער און ארויסנעמען די ערווה און זיין משתין אין פאבליק און דו'סט נישט קענען גארנישט זאגן זיי זאגן אונז האבן חתונה געהאט סאו דאס איז וואס אונז האמער ערווארט און ערלעבט פון אונזער גרויסן מסירת נפש וואס מען האט איבערגעלעבט א לאגער און מען האט צוריק געשטעלט דאס אידישקייט מען האט ערלעבט אז אונז האמער אראפגעברענגט דעם אייבערשטן מיט די תורה מיט יעדן שטיקל מענטשליכקייט פונקט ווי די דור המבול און פונקט ווי די דור פון סדום און עמורה. דאס איז וואס דא גייט פאר. עטס כאפטס נישט דעם חורבן וואס אונז האמיר געטון, און היינט קען מען עס נאך צוריק דרייען, ס'קען זיך נאך אויפשטעלן די רבנים זאגן ליסן אונז זעמיר נישט דערביי, אבער ווער וועט עס גיין טון, ס'איז דאך די דאמינא רבנים, איינער וועט פאלן און דער אנדערע וועט פאלן, מ'האט ארויסגענומען דאמינא שוגער פון ווילימסבורג, יעצט גייט מען רופן די רבנים דאמינא רבנים, ס'איז אזא שאנדע, ס'איז אזא דיסגרעיס. דער אייבערשטער וועט אונז נישט מוחל זיין דאס, און ווען עטס וועט ארויף קומען אויף יענע וועלט, דער אייבערשטער פרעגן, וואס איז דאס געווען, מען האט אים געגעבן צו פרעסן און צו פאפן מיט אלעם גוטן, פארוואס האט עטץ געבעקט די געי לאו? יעצט ווערט געברענגט אין רמב"ם, ס'איז א גמרא, אז אין א שטאט ווי מען האט גע'גנב'עט א ספר תורה טאר קיינער נישט קומען זאגן עדות, ווייל יעדער האט א נגיעה, א נגיעה, איי עס איז נישט למשל מען האט גע'גנב'עט אין פאפער בית מדרש, פארוואס האט בעלזא א נגיעה, ווייל זיי האבן א נגיעה, אזוי האט די שטאט נאך א ספר תורה, אזוי דארף מען נישט איבערשרייבן, ע, יעדער האט א נגיעה. דאס זעלבע דא אויכעט. די געי איז אזא מין קליפה טמאה ס'ביט ציונות, איך זאג ענק דעם אמת, ווייל אין ציונות האט כאטש דער רבי געווען א לוחם וואס ער האט כאטש אפאר אידן אפגעהאלטן, די געי איז נישט דא קיינער ווער ס'איז לוחם קעגן דעם, ס'אזא קליפה טמאה. און אפילו די זאגן די רבי לעבט נישט וועגן דעם איז ער נישט לוחם, ווען די רבי האט געלעבט האט מען אויך געטון די זעלבע, די רבי האט געזאגט פארן מ'זאל לערנען מיט די קינדער די אלע זאכן, קיינער האט נישט געלערנט צו גארנישט, אך מ'האט געמאכט חוזק פון אים מיט זיין גאנצן חינוך.
עניוועי, למעשה איז דא יעצט א קאנדידאט דער גאווערנער פון ניו דזשערסי וואס די פרומע פון לעיקוואד האבן אים געבעקט ווייל ער איז געווען אנטי געי, איז אזוי, צו גיין סיינען די געי לאו, אזא חוצפה האט ער נישט, אבער ער איז אויך פארכאפט, אזוי ווי א ספר תורה וואס מען גנב'עט פון א שטאט, יעדער האט די זעלבע נגיעה מען זאל נישט גנב'ענען די ספר תורה, די זעלבע דא אויך, ער האט אבער אויך, ער האט טאקע גיין אונטערשרייבן. געי מערידזש האט ער נישט געוואלט, אבער ער האט יעצט אונטערגעשריבן אז אויב איינער קומט צו א סייקייעטריסט און זאגט אים איי'ם אל סקרוד אפ און איך בין אינטו משכב זכר און איך וועל ענדערש חתונה מיט א זכר ווי צו א נקבה, דעיס טאר ער אים נישט געבן קיין העלפ, ער דארף אים זאגן ווייטער דו גיי דיין וועג, האב די חתונה מיט א זכר און פארטיג. סאו סאבקאנטשעסלי אפילו ער איז נישט דער באטרעפנטער, אבער ער האט אויך אין זיך דעם געוויסן צוגאנג אז ער מוז זיין פרא געי, ווייל טאמער נישט וועט מען אים נישט וועהלן, איז במילא אונז זעמער אויף גרויסע צרות, עטס וועט נאך וויינען ווי עטס האט אומגעברענגט א דור, ס'עט נישט זיין שוין לאנג ביז מ'עט אנהייבן צו פייטן פאר דעם געזעץ, ס'האט געדויערט פערציג פופציג יאר ס'זאל דורכגיין די געזעץ פון געי מערידזש, ס'איז דורכגעגאנגען. די זעלבע וועט זיין דא אויך, עס וועט דויערן אפאר יאר און מען וועט זאגן יעדער מעג טאטשן וועלכעס קינד מען וויל, און חוץ פון דעם אויב ס'איז שוין דורך די געי מערידזש קענסטו אין א בית מדרש יעדן העכער אַכצן יאר קענסטו אים טאטשן און טוהן וואס דו ווילסט מיט אים, מען קען דיר נישט זאגן אז דאס איז נישט געטארט טוהן, ער איז דאך שוין העכער אַכצן, מען קען נישט זאגן קאנסענט, ער גייט נישט. ס'גייט ווערן אזוי ווי מען רעיפט א מיידל אדער מען רעיפט א יונגל, און טאמער איז ער אוו עידזש זאגט מען קאנסענט. הא הא, ט'עטס נאך וויינען, משה דוד נידערמאן מיט די אלע שקצים וואס האבן דאס אנגעפירט, ס'איז אנבעליוועבל וואס עטס האטס אראפגעברענגט א קאמיוניטי פאר גארנישט, אונז זעמיר געווען דעיס וואס מ'האמיר געוואוט פאר דעם עד קאטש אויכעט, און דער איינציגער איז געווען דא דער סקולענער רבי, ס'האט זיך געשלאגן, ער.

עטס זעטס סארא מרידה בכבוד שמים דאס איז עטס האטס א פראבלעם מ'גראבט טויטע אין ארץ ישראל דאס איז גארנישט א פערמיל א טויזענסטל פון וואס א חילול השם דאס איז ס'איז אנבעליוועבל די טויטע גראבן פרייע דאס טוען סאקמער אידן מיט פאפענער אידן מיט אלע חשובע קהילות יו שוד בי עשעמד אוו יורסעלווס אוו וואט יור דואינג. איך קען ענק זאגן איין זאך, איך האב הנאה אז כ'האב א האטליין פאר איין טעם, ווייל ס'וועט קומען דער נעקסטער דור, אזוי ס'שטייט אין פרשת האזיני, ואמר הדור האחרון, דער נעקסטער דור וועט זאגן, וואס איז דא געשען, מה חרי האף הגדול הזה, רבונו של עולם וואס האט אונטערגעברענגט גאנץ כלל ישראל? ווייסט וואס מען וועט ענטפערן? על עזבם את ברית אבותם, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געהאלטן אין איין שרייען, ס'איז געווען א סקולענער רבי, ס'איז געווען אנדערע רבנים וואס האבן געוואוסט וואס טוט זיך, ס'איז געווען א נחום ראזענבערג, ס'האבן געשריגן רבותי די וועלט וועט אונטערגיין דער אייבערשטער וועט עס נישט געדולדן, נאר גארנישט, עמעץ האט עטץ געלאכט פארוואס ווייל משה דוד האט באקומען אפאר טאלער, משה דוד דו וועסט דיך קענען באגראבן מיט דיין געלט, דו וועסט דיך קענען באגראבן מיט אלעם וואס דו האסט, ס'איז א ביטערע אומגליק, ס'איז כדאי בזיון וקצף, רבותי ס'קומט ראש השנה יום כיפור דארף מען מתפלל זיין צום אייבערשטן, האטס נישט אינזין זאלטס האבן אסאך געלט, האטס נישט אינזין די אלע שטותים, האטס אין זינען זאלטס האבן א סעיף פלאץ ווי מען זאל קענען כאווען קינדער און ברענגען קינדער אויף די וועלט און זיי אויפציען ווי עס דארף צו זיין נארמאל. זיי האבן יעצט ארויסגעגעבן אז מען טאר נישט רעדן מיט די חברה אז זאלן ווערן אנטי געי. יעצט וואס דאס מיינט פאר אונז איז זייער פשוט. ס'איז דא א בחור מ'האט אים מטמא געווען מיט משכב זכר אין א מקווה, אדער די מלמד האט אים אין חדר מטמא געווען. דער בחור ווערט צומישט, און פון לאמיר זאגן די צענט, די צוועלפט ווען מ'האט אים מטמא געווען ביז די אכצן, פראקטיצירט ער געי, ער גייט צו א צווייטן בחור און ער ווייזט אים וואס מען קען אלץ טון, און ער איז געי. שפעטער אז ער וויל גיין חתונה האבן קען ער דאך נישט, איז אז מען געט אים געלט ער זאל גיין צום סייקיאטריסט, וואס אונז טוהן מיר דאס א גאנצן טאג מען ערלעדיגן מיר סייקיאטריסטס, איז למעשה גייט ער צום סייקיאטריסט און ער איז מסביר דאס איז נישט דער וועי אוו לייף, און איט וואזענט מענט פאר דיס, און דו קענסט דיך פונקט אזוי ענדזשויען מיט א פרוי ווי מיט א זכר, נאר דארט קענסטו נאך האבן קינדערלעך און איבערלאזן א פיוטשער. יעצט אבער אז דער סעקייטריסט טאר דאס נישט רעדן אז ס'איז שוין א לאו אין ניו דזשערסי גייט עס מארגן ווערן א לאו אין ניו יארק אויכעט. סאו בעיסיקלי ווען דער בחור גייט נעבעך פאר העלפ וואס אונז געבן מיר אויס מיליאנען דאלער פאר העלפ די גאווערמענט געבט אונז סלאטס און אונז געבן מיר דאס פארן עולם סאו ווי גייט מען אנקומען? אין ערגעץ נישט. דאקטער טאר אים נישט זאגן אז וואס דו האסט געטוהן ביז יעצט איז נישט ריכטיג ער דארף אים זאגן דו האסט גוט געטוהן דאס איז א שיטה אין לעבן. ס'איז א שיטה, און זאלסט ווייטער פראקטיצירן, און אז דו ווילסט נישט חתונה האבן דארפסטו נישט חתונה האבן, און אז דו ווילסט האב חתונה מיט א זכר, און אז דו ווילסט האב חתונה מיט א מיידל, און טו מיט א זכר אויכעט, ס'שטערט זיך נישט איינס דאס צווייטע, ס'איז נישט די פשט אז איך וואוין מיט א פרוי קען איך נישט וואוינען מיט א זכר. ער קען וואוינען מיט זיין פרוי ביינאכט און גיין אין מקווה בייטאג, און וואוינען מיט א זכר. רבותי איך קען ענק זאגן, איך זעה שוין די שווארצע טונעל וואס מ'פאר מיר אריין, און ס'איז גרויסע צרות. יעצט וועט עטץ אנהייבן צו שעפען. די ערשטע צייטן איך האב אנגעהויבן צו האנדלען און זיך שלאגן פאר טשיילד סעיפטי האט יעדער אנגעהויבן און מ'האט אנגעטון פופציג מינע זאכן. כ'וויל אפילו נישט נאכגיין די אלע זאכן נאכאמאל דורכגיין, כ'בין דאך שוין דורכגעגאנגען. מ'האט באליידיגט, מ'האט מבזה געווען, מ'האט געטון, נישט איך דארף עס טון אן אנדערער דארף עס טון. מ'האט אנגעהויבן צו זען די לייט עט די ענד אוו די טאנעל אז ס'לייכט זיך ארויס אביסעלע א קליין ביסעלע ליכט. קייט ברוך השם די גוים האלטן מיט אז מען דארף האבן סעיפטי פאר די קינדער, שטעל דיר פאר ווען די גוים וואלטן נישט מיטגעהאלטן, טשארלס היינס איז א פארפוילטער מענטש, ער העט אלעס ווייטוואשן, עם כל זה האמיר געהאט גענוג קעיסעס, אווער א האנדרעט ארעסטס, שטעל דיר פאר ווען מען טוט אלעס אוועקמאכן, און שטעל דיר פאר נאך מער, שטעל דיר פאר ווען ס'וועט זיין א געזעץ אז מען מעג וואוינען מיט א קינד, וואס גייסטו דעמאלטס טון? די געזעץ דארף זיך נאר אנהייבן מען מעג העכער אַכצן וואס די געזעץ איז שוין אריינגעקומען מען מעג חתונה האבן ליגעל סאו מען מוז דאך נישט חתונה האבן די ערשטע מינוט בביאה ראשונה מ'עט דיר געבן צוויי דריי יאר צייט זאלסט דיך ארום הענגען מיט יענעם בחור פון די אַכצן אנגעהויבן און מ'מוז נישט חתונה האבן מיט אים כאילו דו גייסט חתונה האבן אזוי ווי דער ענדרו גודמאן האט יעצט געשריגן ער שרייט איך האב אים גענומען אויף ניו דזשערסי איך בין קיין חתונה געהאט מיט דעם בחור האט ער געשריגן זיך אזא משוגענער ער האט געשריגן אין קאורט.

אנבעליוועבל אין וואסערע סאסייעטי מען לעבט רבותי, מען דארף אנהייבן צו בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז מוחל זיין, אבער נישט פאר די קליינע עבירה'לעך, פאר גרויסע עבירות, אונז האמיר איהם אראפגעברענגט מיט זיין גאנצע תורה, דעם לא תנאף האבן מיר אונז אין דר'ערד געלייגט, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל קענען האבן א קיום, א שארית, אינעם גלות ביז משיח העט קומען. ס'איז אנבעליוועבל וואו אונז האלט מיר, אונז לעבן יעצט אין אזא מצב, וואס נאך א מזל כ'האב א האטליין קען איך ענק מעורר זיין, רבותי ס'איז דא ריפאבליקען סטעיטס וואס זיי לאזן נישט צו געי מערידזש, יו העוו טו געט אוט אוו ניו יארק, יו מאסט ליוו ניו יארק, דו מוזט גיין אין סטעיטס, קודם איז דא זעקס סטעיטס וואס זיי האבן גראד אנגענומען די אלע פאנישמענטס פאר די געי חברה, און נאכדעם איז דא סטעיטס וואס זיי לאזן עס נישט צו, אונז מוז מיר זוכן א נייע פלאץ, ניו יארק איז אויסגעשפילט. סאיז דא יעצט די נייע געזעץ, טאמער קומט נאך אריין עני פון די פאליטישאנס וואס זאל לויפן פאר מעיאר אוו ניו יארק, קען מען רואיג זיך אראפציען דעם זיפער און ארויסנעמען די ערווה אין בית מדרש, אין עני בית מדרש איינער העט דיר עפעס זאגן קענסטו אים גראד ארעסטן. ווי אר פינישד רבותי, יומעניטי איז פינישד. פראטעקשן פאר טשילדרען איז פינישד אין די אלע דעמאקרעט סטעיטס, און איך ווייס נאכנישט אין די גאווערמענט סטעיטס ווי גוט ס'איז, ס'איז אבער נאך דא אפאר נארמאלע סטעיטס וואס ס'איז דא לאוס אגעינסט די אלע זאכן, און די לא תנאף איז פינישד, און חלילה די גאנצע תורה'ס קדושה וואס די תורה פארלאנגט פון אונז, די קדושה ביי אונז איז פינישד נעבעך. קאוז יור נאט גאנא בי עיבל טו פייט ענד טו ווין, די ביסל הצלה וואס מ'האט נאך געמאכט יעצט די פאר יאר וואס מ'שלאגט זיך פאר די סעיפטי אוו די טשילדרען, דאס איז נאך געווען א קליינע הצלה הצלה פורתא, באט איט לוקס לייק נאר ביז די טשיילד איז עיטין, און אפשר ווילן זיי עס יעצט מאכן ביי די סעווענטין זאל שוין דער בחור קענען טוהן, אוי רבותי אסאך טרערן השתדלו והרבו תחינה, מ'דארף אסאך טרערן לאזן פארן אייבערשטן אז מ'זאל האבן פשוט ווי צו וואוינען. זעהט אויס אז די לא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתכם איז נישט נאר אויף ארץ ישראל, ווייל ס'שטייט נישט ולא תקיא ארץ ישראל אתכם. זעהט אויס אז זנות איז אזוי הארב אז אפילו חוץ לארץ שפייעט דיך אויך אויס. און מ'מוז אזוי לערנען פשט אז ס'מיינט אפילו חוץ לארץ ווייל דער מבול איז אין ארץ ישראל נישט געווען. די איינציגע לאנד ווי דער מבול איז נישט געווען איז אין ארץ ישראל. און אין די גאנצע וועלט איז עס יא געווען. סא זעהט אויס ווען ס'קומט צו צו משכב זכר און צו די אלע זנות און עריות איז די פשט ולא תקיא הארץ אתכם מיינט מען די גאנצע וועלט הארץ איז די ערד ס'האט גארנישט צו טוהן מיט ארץ ישראל אוודאי ארץ ישראל איז אסאך הארבער ווייל ס'איז עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה אבער ס'מיינט נישט דווקא ארץ ישראל רבותי. ס'איז א גרויסער פראבלעם. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אביסל וועגן די גוד פארט אוו די סטארי, ווי אלע רבנים רעכענען זיך און שטעלן זיך צו צו די רעכטע זייט. ס'איז דא א רב וואס ער הייסט חיים דרוקמאן, ער איז דער הויפט פון די מזרחי פון די רבנים, ער איז א א מורא'דיגער קאפעציטעט ביי זיי. דער חיים דרוקמאן האט געבעקט מרדכי אלון, ער האט געזאגט מרדכי אלון איז א גוטער ראש ישיבה, דאס איז דער פון ישיבת הכותל, און למעשה האט מען דאך אים געכאפט מיט אסאך קאונטס אוו. בחורים וואס ער האט געטאטשט, מ'האט אים איינגעזעצט. יעצט איז ארויס געקומען א נייע רב, ער איז נישט אזוי גרויס ווי חיים דרוקמאן, ער הייסט מיכאל מילכער, און ער באשמיצט דעם חיים דרוקמאן פאר בעקן דעם מרדכי אלון וועגן פעדאפיילס, סאו דא גייט נאך ביי אונז אויכעט געשען אזא זאך, די דאמינא רבנים, איינער וועט אויפהערן צו פאלן אדער וועט שוין זיין אראפגעפאלן, ער וועט זיך אויפשטעלן זאגן וועיט א מינוט, נחום ראזענבערג איז גערעכט געווען, אונז האמיר געבעקט די חזירים. האבן מיר געבעקט חזירים האבן מיר זיי געגעבן געלט. און וואס גייט זיין די סוף? חיים דרוקמאן האט יעצט שוין א לאוסוט. ס'איז געווארן זייער זייער פרייליך. ברוך השם פאר דעם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך רעד א גאנצע אריכות באלד וועגן דעם גראבן די טויטע, איך האלט דאך אז ס'איז נישט אמת, נישטא קיין טויטע אין ארץ ישראל, ווייל ארץ ישראל איז ארץ אוכלת יושביה, וואו איינער עסט זיך אויף דעם אנדערן לעבעדיגערהייט. עניוועי, זאגן זיי יעצט זיי האבן שוין געטראפן א צלם. ס'א סימן ס'איז גוי'שע טויטע. איר הערט וואס דא טוט זיך? זיי אזאלעכע פעיקערס, איך זעה מען האט אנגעשמירט מיט אזא פעינט, א רויטן פעינט א צלם. איך וויל אייך זאגן, מיט דעי ירושלימ'ער אידן, איך רעד א גאנצע אריכות, מיט די וועסטו גארנישט געוואויר ווערן, די גלייבן נישט אין גאט, די גלייבן נישט אין די תורה, זיי גלייבן נאר מען זאל זיי שיקן געלט זאלן קענען זיצן און פוסטעווען א גאנץ לעבן. וועגן דעם האט מען געלייגט אין חרם דעם ר' וויליקעלע מאיער'ס איידעם. ער האט ב ה דעם שלעזינגער, הרב שלעזינגער, פארוואס זאל ער געטאן האט רבותי זיצטס נישט און ווארט אויף די אמעריקאנע טשעקס און אויף די אייראפעאישע טשעקס גייטס ארבעטן קויפטס א שטיק לאנד פלאנצט איין זיך מקיים זיין מצוות התלויות בארץ נאכדעם ווען ער איז שוין געווען טויט פאר מען האט אים געלייגט אין קבר אריין איז געקומען ר' יוסף חיים זאנענפעלד און האט אראפגענומען דעם חרם סוואלט בעסער געווען ווען ער לאזט דעם חרם אפען עניוועי. דאס איז די פראבלעם מיט די גאנצע ארץ ישראל'דיגע, יעצט האבן זיי שוין געטראפן אז מען גראבט נישט גאר אידישע טויטע נאר מען גראבט גאר גויאישע טויטע, כ'האב א גרויסע הנאה ווייל באלד וועלן קומען די קאטוילישע און זיי הרג'נען ווער עס וועט גראבן, ווייל די אידישע האבן דאך גענומען געלט, שמידל האט גענומען געלט, סא דאס איז אזוי אונז ארבעט מיר, יעצט האט מען שוין גאר געטראפן, מען האט געטראפן אז די ליובאוויטשער רבי האט געהאט אין פאריז א שיקסע און ער האט געהאט קינדער און מען האט געזאגט וויינבערגער דעם גבאי'ן אז ער זאל עס זעהן שנעל צוצובאהאלטן. און איי, וויינבערגער איז אין פאריז נישט געווען זיין גבאי? דאס איז סאטמער, ער קען זאגן א ליגנט אין פנים, דו קענסט אים אנפרעגן טויזנט מאל אבער ער האלט זיך ביי זיין זאך. ס'איז געשטאנען אמאל אין איד, איז געשטאנען אז איינער האט געטראפן א מטבע אין ארץ ישראל און ס'איז געשטאנען אז דאס איז אין דעם און דעם יארגאנג זעכציג יאר פארן חורבן בית המקדש, נו וויאזוי האט יענער געוואוסט אז מ'וועט זעכציג יאר ארום חרוב מאכן דעם בית המקדש? נאר אזוי גייט עס. עזריאל גליק האט געטיילט קוואדערס פון יער טו טאוזענט, ער דער רבי האט עס געבענטשט, וויאזוי? דער רבי איז דאך שוין נישט דא געווען, ער האט געהאט א ווייטן בליק. איך בין מסביר באריכות אז איך בין געווען אין אומאן, זיי האבן נישט געוואלט מען זאל בויען דארט אין די שול, זיי האבן געוואלט ר' נחמנ'ן ארויסשלעפן, האבן זיי אונטערגעווארפן ביינער בערך צוואנציג מעטער, זעכציג פיס, טיף, עס איז געווען אויסגעגראבן און מען האט געזאגט מען טאר נישט דא גראבן ס'איז א בית החיים, שפעטער האט זיך יענער מודה געווען אז ער האט פשוט נישט געוואלט מען זאל בויען אזא טייערע שול, ער האט געוואלט מען זאל ר' נחמנ'ן ארויסטראגן, אלץ לייצען, יעצט האט מען געטראפן צלמים. איי, דעמאלטס, זיי זאגן דאך אז די אידן האבן געגעסן פון קרבן פסח איז דאך נאך געווען פאר יאשקע פון דראגסטאר, דאך נאכנישט געווען קיין צלמים, נאר ער האט געטראפן צלמים על שם העתיד. מען האט שוין געוואוסט אז מען וועט לייגן א צלם על שם העתיד. רבותי גלייבטס קיינעם גארנישט. איך רעד דערפון א גאנצע אריכות, וועט עטס אויסהערן באלד וועט עטס הערן די גאנצע אריכות. איינער קאלט מיך אפ, אה ס'קומט שוין אלול אפשר שפארט איר צו דעם האטליין, טוט תשובה. זאג איך בין מסכים, ווען דער איד און דער בלאט און דער צייטונג וועלן אויפהערן ארויסצוקומען דארף מען נישט מיין האטליין. ווי לאנג זיי ברענגען אן די קינדער די צייט מיט אלע שטותים מיר זאלן ליינען אלעס וואס טוט זיך מיט געי מערידזש מיט אלעם, קען ער שוין האבן מיין האטליין אויך פארן זעלבן געלט. מיין האטליין וועט אים כאטש העלפן ער זאל וויסן וויאזוי זיך צו שלאגן קיינער זאל אים נישט טאטשן. שטייט אין צייטונג אזא מרידה באומות מען בויעט ווידער צוועלף הונדערט דירות און לאמיר זעהן מאכט עטץ אזא מרידה באומות בויעט עטץ צוועלף הונדערט ביליגע דירות פאר אינגעלייט דאס וועט עטץ נישט טוהן עטס זענטס דא פאר ביזנעס עטס זענטס דא יעדן צו שטערן דאס אלעס וואס עטס זענטס דא בויעט עטץ לאמיר זעהן. בויעטס ביליגע דירות, צוועלף הונדערט דירות, ניין, קומטס אויף מאנרא און ס'וועט קאסטן פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער א שמאטע דירה, און מ'וועט נאך טשארדזשען טעקס, און דו וועסט נאך מוזן האבן דיין ווייב זאל זיין פריי פאר יעדן נואף וואס ער וויל זי טאטשן, און דיינע קינדער זאלן זיין פריי פאר אלע מלמדים וואס זיי ווילן זיי טאטשן, און דוד עקשטיין ער וועט זיין דער מכריע צו ס'איז יא אויסגעהאלטן על פי משמרת הצניעות צו נישט, דער גאנצע שטעטל איז איין שטיק מרידה. באמת, און נישט דאס האט דער רבי געוואלט, און יעדער ווייסט עס, ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין היימישע פאליס מיט היימישע מסרים, מיט היימישע שקצים וואס זאלן איבערדרייען די שטאט. סאו די צרה וואס עס שוועבט אויף אונז איז אזוי אז ברוך מרדכי בעיסיקלי האט נישט געטון גארנישט ראנג, ער האט געמעגט מאלעסטן וויפיל קינדער ער האט געוואלט, אַכט טויזנט יחיאל ברוינער האט פֿינף טויזנט צו וויפיל, דער איז נאטינג ראנג, די אנלי טינג דעט וואז ראנג איז, ס'איז די צוויי זאכן וואס זענען ראנג, איינס איז על פי תורה טאר מען נישט, און איינס איז דעט די טיימינג וואז ראנג, מיט אנדערע ווערטער ווען מען מאכט יעצט א געזעץ אז מען מעג מאלעסטן קינדער קודם וועט זיך אנהייבן פון אַכצן און העכער מעג מען, ס'איז דאך שוין די געזעץ ער האט געזאגט ער גייט אויס אויף חתונה צו האבן, און נאכדעם גייט זיך אנהייבן ביי זיבעצן און נאכדעם וועט מען עס אראפדרייוון אויף זעכצן ווער ס'וועט עס אראפדרייוון וועט ווערן מעיאר פון ניו יארק, און נאכדעם וועט די ענדע זיין כ'האב א תאווה צו קינדער עקסעפט מיי וועי אוו לייף און דעטס איט, סאו ברוך מרדכי דו וועסט נאך זיין א היראו וואן דעי אין די אמעריקאנער געזעץ ביכער. ווייל דאס וואס די גוים טוהן יעצט ערשט פעסטשטעלן טוסטו דאך שוין פערציג יאר, און דו טרעטסט אויס א וועג פאר דיינע קינדער, מאיר לעבאוויטש וועט קענען זיין א חזר מיט אלע אנדערע, רבותי ס'איז א שווארצע פלעק פאר די גאנצע וועלט פאר אידן און פאר גוים אלייק, אונז דארף מיר א גרויסע ישועה, און נאכדעם דער עולם קאלט נחום ראזענבערג גיב נישט אויף שלאג דיך, אונז פראבירן מיר וואס מיר קען מיר, און ווען נישט דאס וואס דער אייבערשטער איז מיט אונז וואלט מען שוין לאנג לאנג פארלוירן, און מ'האף מיר. עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל, די אלע וואס האבן מיטגעהאלפן פאר די זנות זאלן אויסגעריסן ווערן מהרה יכרתו, דאס איז משה דוד נידערמאן, סאטמאר, משה פרידמאן, די אלע וואס האבן צוגעלייגט צו דעם זנות פעקעדזש זאלן אויסגעריסן ווערן, זיי זאלן נישט איבערלאזן קיין שם ושארית אויף די וועלט, זיי זאלן נאר איבערלאזן א שמוציג נאמען אז זיי זענען געווען רחמנא לצלן א כת פון משכב זכרים. שא, דאס איז געווען אן עמערדזשענסי יעצט קומט א געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, כ'האב געוואלט קודם פאר מען הייבט נאך אן דעם שיעור פון די וואך מיט די פעדעפייל ביזנעס האב איך געוואלט קודם זאגן פאר די אלע קינדערלעך די יונגלעך מיט די מיידלעך די אלע וואס זענען געווען אין קעמפ און אין קאנטרי איך האף אז האטס ענק אלע ענדזשויט ברוך השם כ'האב הנאה ס'איז נישט געווען נאר איין אינצידענט וואס אונז ווייס מיר געווען איין אינצידענט וואס א בחור פון אטעווע האט געטאטשט א יונגל און ער האט געטענה'ט אז ער ווייסט נישט אז דא דרייט מען שוין אן די גאנצע שטאט און וויאזוי האט ער דאס געדארפט וויסן די רבנים האבן געאסר'ט מען זאל נישט אויסהערן נחום ראזענבערג'ס האטליין האט ער נישט געוויסט איז ער צוגעגאנגען צו א בחור און ער האט אים געטאטשט א יונגע אינגל מסתמא געווען עלף צוועלף יאר. און דאס אינגל האט גראד געמאכט קולות, און די קעמפ דירעקטאר האט גראד געקאלט די פאליס, און מען האט אים גראד איינגעזעצט, און זיין טאטע האט געמוזט קומען צו פליען פון קענעדע, און אים געבן צוואַנציק טויזנט דאלער בעיל, ווייל ער איז א יונגער בחור האט מען אים געטראסט פאר צוואַנציק טויזנט דאלער, ווייל ער האט נישט וואו צו לויפן, איז ער ארויפגעגאנגען אויף א גראונד וואס זיי קאלן גראד די פאליס, און יעצט גייט ער דורכגיין זיין משפט, און פארטיג. סא דאס גייט עטס ענק אויסלערנען אז סאיז געווען ארדענונג. חוץ פון דעם איז דא נאך א זאך האב באקומען נעכטן נאכט א קאמפלעינט איך בין נאך נישט זיכער אבאוט די סטארי ווייל קען זיין ס'טוט עס א שונא זיינער איך ווייס נישט יענער האט מיר געזאגט גראדע ווער ער איז זאגט ער אז סאיז דא אין איין קעמפ א מיידל קעמפ סאיז דא איינער פון אויסלאנד דארט און ער הענגט ארום מיט די מיידלעך. זע ער דארטן, ס'האט אים זייער נישט געפאלן, ער איז אן איינגעשטעלטער דארט, אז א מיידל גייט ער צום גרויסן טאפ זופ צו נעמען לויפט ער מיט, ער גייט איר העלפן, ער גייט טון, ער גייט נעמען זופ, אקעי קען זיין ער האט מורא זי וועט זיך אפבריען, אבער אז א מיידל גייט אריין אין פרידזשידער לויפט ער אויכעט עפעס זוכן אין פרידזשידער, ער איז פון אויסלאנד, זעט אויס אז ער האט נאכנישט ארויס פונקטליך וואט איז גאוינג אן אין אונזער קאמיוניטי וועגן וואטשן קינדער, איז במילא הי איז סטיל.

אויב עטס געדענקט אזוי כ'האב אנגעהויבן די מלחמה האב איך געזאגט רבותי ביז ס'וועט נישט זיין קיין לאו סוט זעמער אונז פארלוירן וואנס איט היטס יור פאקעט בוק גיי גייען זיי אלע זיך ברעכן און ברוך השם קומט באלד פאר סאטמאר א לאו סוט וויי יו האט לאו סוטס אלע קירכעס האבן לאו סוט דאס האט זיי געמאכט אז זאלן ארויסקומען און זאלן אויסזאגן דעם אמת סא עניוועי איז למעשה איז ווייס איך נאכנישט פונקטליך וואס די סטעטוס איז מיט דעם יונגערמאן וואס ער ארבעט אין דעם מיידל קעמפ אבער איך הער זאגן אז ס'איז נישט צו א קלין סטארי. נאר איך קען נאך נישט רעדן דערפון ווייל ס'איז אנדער אינוועסטיגעישן. פיין, נאו פראבלעם. אבער אויסער דעם האבן מיר אונז כמעט נישט געהערט קיין פאל דעם זומער. ס'איז געווען מ'האט נישט געטרינקען, מ'האט נישט דראנק ענד דרייוון, ס'איז נישט געווען געהארגעט געווארן פאר דראנק ענד דרייוו. ס'איז געהארגעט געווארן נעבעך א קינד צו צוויי אין סווימינג פולס ווייל דער אייבישטער האט אונז געוואלט ווייזן אז מען דארף גיין בצניעות אפילו אין א סווימינג פול, כ'האב ארויסגעגעבן פונקטליך וויאזוי פרויען דארפן גיין מיט א געהעריגן קלייד אנגעטון פון אויבן ביז אראפ, ווייל צניעות איז צווישן איר און צווישן באשעפער אפילו קיינער נישט דארט, איז געווען עטליכע פרויען וואס זיי האבן אפגעקאלט זיי האבן געזאגט אונז האמיר באמת נישט געוויסט אונז גיימער מיט בוקיניס ווייל אונז האמיר געמיינט אז צניעות איז נאר דארטן ווי ס'איז דא מענער, אונז זעמיר געגאנגען האמיר געפרעגט די רבנים צו ס'איז אמת וואס איר זאגט און זיי האבן געזאגט יא ס'איז ליידער אמת. זיי האבן נישט געוואוסט. ליידער ס'איז א שפראך מען דארף לערנען אין די יוגנט, און ס'איז נישט דא ווער ס'זאל לערנען. די רבנים ווילן נישט לערנען, זיי ווילן זיך נישט פארשמוצן, זיי מיינען דאס הייסט שמוץ, און זיי ווילן נישט זאלן זיין די טאלק אוו די טאון, און במילא לערנען זיי נישט כלל ישראל גארנישט. אבער ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען עטס וועט זיין די טאלק אוו די טאון. פיו עטס וועט זיין די טאלק אוו די טאון, דער אייבערשטער וועט ענק פרעגן, איך האב ענק געמאכט רבנים, מען האט ענק אויסגעהאלטן פון שענסטן און פון פיינסטן, ס'האט נישט געדארפט איין טאג ארבעטן אין ענקער לעבן, און וואס האט עטס געטוהן פאר כלל ישראל? איז דא אין דעם דריי מדריגות, ס'דא וואס האבן אליין געמאכט זינדיגן כלל ישראל, ס'דא וואס זיי האבן נישט געמאכט זינדיגן, זיי האבן נאר געזינדיגט צווישן זיך, און זיי האבן נישט געטאטשט קיין קינדער, אבער זיי האבן געטוהן אנדערע עבירות, און ס'דא וואס זיי האבן געוואוסט און זענען שטיל געשוויגן, אזוי ווי ביים עגל, ס'געווען דריי כיתות, עניוועי, למעשה אבער ס'געווען זייער א לעכטיגער זומער, און ווי מער מען רעדט אלץ מער קומט עס אן און דער עולם הערט, דער עולם וויל הערן דעם אמת, כ'זאג אייביג די דוד המלך האט גוזר געווען יחוד אויף א פניה ווען די מעשה איז געשען פון אמנון און תמר, ס'איז דאך אזא חשוב'ע זאך וואס דוד המלך האט געטון, שטעל דיר פאר ווען דו גייסט האסט א ברודער און זאגסט דיין ברודער וויל אהיימנעמען דיין טאכטער פון די קאנטרי. איך זאג דעם, ברודער לעבן איך טראסט דיר נישט, דו ווייסט ווי אזוי פאררוקט ס'וואלט געווארן, אזוי זאג פארן ברודער איך טראסט דיר אלעס, וואס זאל איך טון, ס'איז דא א איסור פון דוד המלך אויף יחוד פון א פני', ס'איז דאך אזוי הייליג די אלע איסורים וואס די חכמים האבן געמאכט און וואס די תורה האט אונז געמאכט, באט עניוועי. איז למעשה ווי מער מ'רעדט אלס מער קומט עס אן דער מעסעדזש און ס'ווערט בעסער און בעסער און בעסער, און אזוי וואלט ווען געדארפט זיין מיט פופציג יאר צוריק, סא. לאמיר נישט זיין קיין תוהא על הראשונות, לאמיר יעצט גיין ווייטער. למעשה איז דא דא אסאך קינדערלעך וואס ס'האבן אינדזשויט א קעמפ א זומער, ס'איז אסאך יונגלעך אסאך מיידלעך, יעדער האט אינדזשויט דעם זומער. עטס ווייסט אבער יונגעלעך מיט מיידעלעך, כ'האב ענק גרויס נייעס צו פארציילן, איינער האט דאס באצאלט, קיינער נישט גענומען זומער אין קעמפ פאר גארנישט, וועסט דיך אויסלערנען איין זאך, א רב וועט ענדערש קענען פליען צו די לבנה אן א ספעיס שיפ פאר ער טוהן א טובה פאר א איד, א רב, א רעבע. נישט קיין חילוק. סא במילא האט דיך קיינער נישט גענומען אין קעמפ אומזינסט. דאונט ביליוו איט. טאמער דו וואלסט נישט באצאלט, דיין טאטע וואלט נישט באצאלט, וואלסטו געזעסן דא אין די היץ, און דו וואלסט נישט געהאט די בענעפיטס פון די פרישע לופט. סא דארפסטו אנהייבן צו פארשטיין, איינער האט דאס באצאלט, איינער זיצט אין. פלאגט זיך פון ווי ער זאל קאווערן דעם בודזשעט. יא, ס'איז דא אידן וואס זיי האלטן ס'איז ביי זיי נישט קיין פראבלעם, אבער צווישן די אלע צוויי טויזנט מיידלעך קיין עין הרע אין סאטמאר, בעריוויל, און איך ווייס נישט וויפיל ס'איז דא ביי רבי זלמן לייב'ן, די אלע אנדערע קעמפס, סאמבאדי איז פעיאינג דאוז בילס, סאו מיט די ליעסט אמאונט אוו רעספעקט דארפסטו צוגיין צו דיין טאטן און זאגן טאטיקא, איך ווייס ס'קאסט דיך א פארטשין. טאטיקא, איי עפרישיעט ענד איי טענק יו ווערי מאטש פאר דואינג דיס. יעצט מען דארף עס טוהן ווייל קודם כל מיט דעם וואס מען לערנט זיך אויס צו דאנקען פאר עלטערן קודם איז עס א מצוה, מכיר טובה, נאכדעם לערנסטו דיך אויס אזוי ווי דער חובת הלבבות ברענגט אז מען איז מכיר טובה פאר עלטערן און פאר מענטשן, הייבט מען אן מכיר טובה צו זיין פארן באשעפער ווייל דעם גאנצן כח צו לעבן געבט דיר דער באשעפער. און דאס געלט געט אויך דער באשעפער פאר דיין טאטן, לערנט מען זיך אויס צו לויבן דעם אייבערשטן, דאס איז א מורא'דיגע בחינה. סא לאמיר אין די זעלבע צייט אויכעט זאגן א שכח פארן הייליגן באשעפער, איך דאנק דיר און איך לויב דיר הייליגער באשעפער, כ'האב געהאט א פיינעם זומער, אונז זעמיר געפארן געזונטערהייט און געקומען געזונטערהייט, און איך לויב דיר אז דו האסט געגעבן מיין טאטן כח און געלט ער זאל עס קענען דורכפירן. און נאכדעם זאל מען זאגן טאטי מאמי, און זאגן. איי ריעלי אפרישיעיט און טענק יו ווערי מאטש, און איך ווייס ס'קומט דיר אן שווער, אזוי ווי דער תניא זאגט אז א מענטש טרעפט געלט און ער געבט צדקות כאטשיג ער האט זיך נישט געפלאגט דערויף, איז עס אויך א מצוה, ער זאגט לא מיבעיא ווען ער ארבעט בייטאג און ביינאכט צו שאפן דאס געלט און ער געבט דאס אוועק די שווייץ און און פעט וואס ער האט זיך אראפגעארבעט פון דעם וואס ער האט געארבעט ביים דזשאב. עס איז זיכער א גרויסע מצוה זיך געטון, אפילו ווען ער האט עס געטראפן איז אויך א מצוה ווייל ער קען דאך עס נישט געבן און עס נוצן פאר זיינע תענוגים, דיין טאטע וואלט עס געקענט נוצן פאר זיינע תענוגים. סאו ס'איז זייער וויכטיג מען זאל מכיר טובה זיין פאר די עלטערן, און אויך מכיר טובה זיין פאר די אלע וואס האבן דיר צוגעהאלפן טראגן די פעקלעך, ברענגען די פעקלעך, צאמגעפאקט, מיטגעקומען, מיטגעפארן, און מען איז געפארן אויף ריידס, מען איז געווען אין פילאדעלפיע, אין באסטן, אין. פישפיק לאדאני אין היריט האוז אין ניו דזשערסי אין לעיקוואד אין קענעדע מ'איז דאך איבעראל אויסגעפארן קיין עין הרע מען געפארן מיט עראפלאנען מען געפארן מיט שיפן wow קיין עין הרע קינדערלעך איי האוו טו טעל יו סאמטינג איי עדמייער יו אלל יו ספעשל און ווען אונז זעמער געווען אין ר' אידל'ס קעמפ האמיר געפוילט און געשימעלט מען האט זיך נישט געקענט ארויסרוקן פון די ד' אמות. ברוך השם אבי מ'האט שכל, מען לאזט די קינדערלעך אויפוואקסן און זיי זאלן קענען לעבן ווי מענטשן, אה! ביוטיפול, קיין עין הרע. סאו דאס איז די ערשטע זאך וואס מען דארף אפגעבן א שקויעך פארן הייליגן באשעפער און נאכדעם פאר די עלטערן. שוין, יעצט גייען מיר רעדן פון די סדרה פון די וואך. די וואך וועט איר הערן קריאת התורה, און איר וועט אליינס האפנטליך מעביר סדרה זיין, וועט מען ליינען והיה כי תבוא אל הארץ, וועסט אריינקומען אויף ארץ ישראל, זאגט משה רבינו, פאר די אידן, אשר השם אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלקיך נושא לך, ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו הגדתי היום להשם אלקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו, מען דאנקט דעם אייבערשטן און מען ברענגט אים ביכורים די ערשטע געצייטיגטע תבואה, און ונתן הכהן הטנא מידך, והניחו לפני מזבח ה' אלוקיך, וענית ואמרת, זאלסט דיך הויך שרייען ארמי אובד אבי, וירד מצרימה און אזוי ווייטער, ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את קולינו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצינו.

תבואה. ווען א מענטש האט געזען אז ס'ווערט אים געצייטיגט די תבואה איז ער געגאנגען האט ארויפגעבינדן א גומי, האט ארויפגעבינדן אזא פאדעם, א גומי האט ער ארויפגעבינדן, און ער האט געוואוסט אז דאס איז די ערשטע געצייטיגטע און דאס האט מען געגעבן פארן אייבערשטן, און מיט וואסערא שמחה! די משנה רעכנט אויס די גמרא מיטן רמב"ם. מען האט געגאנגען גאנץ כלל ישראל האט עולה געווען לרגל שבועות האט מען געברענגט ביכורים מען האט געברענגט פון שבועות ביז חנוכה אבער ביז סוכות איז מען מביא וקורא און נאכדעם איז שוין מביא ואינו קורא מען ליינט שוין נישט דעם גאנצן זאך וואס מען זאגט על כל פנים מען איז געקומען מיט אזא גרויסע שמחה מען האט זיך צוזאם געזאמלט טויזענטער מענטשן אויפן וועג מען האט געהאט א אקס וואס דער אקס איז געגאנגען פאראויס, ווייל דער אקס האט מען מקריב געווען פאר א קרבן שלמים וואס דאס שטייט אינגאנצן נישט אין חומש, האט אזוי געדאנקט דעם אייבערשטען, פאר דעם וואס ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן די תבואה, מענטש האט דאך גארנישט געטון, ער האט איינגעזייט און געזעצט א גאנצע ווינטער, און דער אייבערשטער האט שוין געמאכט ס'זאל אלעס וואקסן, און מען האט געמאכט א קארב, א טנא הייסט א קארב, א בעסקעט, מען האט עס ארום גענומען מיט גאלד און מיט זילבער, אזוי ווי די משנה רעכנט אויס, אפילו דער. די בהמה די וואס איז געגאנגען פאראויס, השור הולך לפניהם דאס איז געווען שלמים, נאכדעם איז געווען די בהמות וואס מען האט מיטגענומען, מען האט געגאנגען מיט זיי, די וואס האט געטראגן די ביכורים האט מען אים אנגעטוהן מיט א קרוין, מען האט אים אנגעטוהן מיט שיינע קליידער, מיט. מ'האט געוואוסט מ'גייט טראגן פאר'ן אייבערשטן די ערשטע געצייטיגטע פירות און מ'גייט אים זאגן א יישר כח רבונו של עולם שכוח אז האסט געמאכט ס'זאל וואקסן שכוח אז כ'האב וואס צו עסן שכוח אז כ'גיי נישט אונטער איך מיט מיין ווייב מיט די קינדער. דאס איז דאך א מורא'דיגע פרשה. די פרשה איז אבער נאך א מורא'דיגע זאך, מ'האט מיטגענומען אלע קינדער, מ'האט מיטגענומען. ר' וועלוועל בריסקער זאגט אז שטייט אז ביי די. שטעט פון ערי מקלט שטייט תכין לך הדרך, זאגט רש"י, די גמרא זאגט מען זאל אנצייכענען, שטעל דיר פאר אין גאנץ ארץ ישראל איז געשטאנען סיינס, דא איז דער ערי מקלט דא, און ווען מען איז געגאנגען אויף ירושלים איז נישט געווען קיין איין סיין, גארנישט, היינט איז שוין דא אויפן מאדערן כביש אחד. און פון תל אביב אויף ירושלים שטייט ירושלים, אבער אמאל איז דאס נישט געווען, זאגט ר' וועלוועל א מורא'דיג ווארט, דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיך צוזאמקומען אידן, נאך א איד מיט נאך א איד, און איינער פרעגט דעם אנדערן, אוואו גייט איר? זאגט ער, איך גיי טראגן ביכורים פאר'ן באשעפער אין ירושלים, זאגט דער איד, איך גיי אויך דארט, לאמיר גיין צוזאמען. און יעדער רעדט זיך דורך וואסערע ניסים ונפלאות ער האט געהאט אלע יארן און וויאזוי ער האט אויפגעברענגט א משפחה קינדער מיט אלעם און יעדער א גאנצן וועג האלט אין איין לויבן דעם הייליגן באשעפער להללו לשבחו לספר הודו דערפאר האט מען נישט אנגעצייכנט וואו ירושלים איז ווייל מ'האט געוואלט ווען מ'גייט עולה רגל זיין זאל מען זיך טרעפן מיט אנדערע מיני פארשידענע מענטשן פון אלע קרייזן זען וויאזוי יעדער דינט דעם אייבערשטן. מה שאין כן ווען ס'איז געווען א רוצח האט די תורה רחמנות געהאט אויף אים, ער האט נישט געוואלט אז ער זאל מוזן יעדן זאגן איך זוך דעם ערי מקלט וואו איז עס ס'איז געווען תכין לך הדרך, אין יעדע גאס איז געשטאנען א סיין ערי מקלט יענע וועג, הגם ס'איז נישט געווען מער נאר אפאר ערי מקלט'ס, איבעראל איז געווען פיל ערי מקלט, דאס ארויפגיין אויף ירושלים דאס אליינס דאס איז שוין געווען א שטיק דביקות השם, א שטיקל להללו לשבחו לספר הודו. יעצט. ביקורים איז אויך מרומז אויף קינדערלעך. ס'קומט א קינד, ער ווערט געצייטיגט, ער הייבט אן צו פארשטיין, זיין באדי ווערט דעוועלאפט. ס'א יונגעלע מיט א מיידעלע די זעלבע. זיי הייבן אן צו ווערן דעוועלאפט זייער באדי. עס דארף מען גראד זאגן, קינד טייערע, מען דארף אנבינדן א געמי, א גומי, מען דארף אנבינדן אויף די הענט א גומי, מען טאר נישט אנרירן די פרייוועט פלעצער. נישט נאר א צווייטער טאר נישט אנרירן, דו אליין טארסט אויך נישט אנרירן. די גמרא זאגט אז רבי, רבינו הקדוש האט געהייסן קדוש ווייל ער האט נישט געלייגט די הענט קיינמאל אונטערן גארטל, דו טארסט אויך נישט אנרירן, און מען דארף זיך פירן בקדושה, און אז א קינד ווערט געבוירן דער אייבערשטער העלפט אז ער הייבט אן געצייטיגט צו ווערן, ער הייבט אן צו וויסן פעקטס אוו לייף, דארף מען צוריק טון פארן אייבערשטן א הכרת הטוב און מען זאל זאגן דעם קינד, קינד טייערע איך מוז דיך אויסלערנען וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, ביז יעצט האב איך נאר געארבעט די גאנצע צייט אז. עלטערע מענטשן, מלמדים, מענטשן אין די מקווה, זאלן נישט טאטשן קיין קינדער. די יאר גייען מיר אנהייבן צו לייגן א גרויסן דגוש אז די עלטערע קינדער זאלן נישט טאטשן די יונגערע קינדער, מען דארף אויסלערנען יעדעס יונגל, דער צוועלף יעריגער טאר נישט טאטשן דעם אכט יעריגן און דעם ניין יעריגן. און דער צוועלף יעריגער טאר נישט טאטשן דעם צוועלף יעריגן, און דער ניין יעריגער טאר אויך נישט טאטשן דעם ניין יערדיגן, און אונז גיימער יעצט אנהייבן צו לייגן גרויסע כוחות אויף דעם, מען גייט רעדן פון דעם און האמערן און האמערן, איך זעה ברוך השם מיט וואס מען האט געהאמערט ביז יעצט האט מען מצליח געווען, למחצה לשליש ולרביע, און מער ווי דאס אויך, אונז גיימער האמערן יעצט אז יעדע טאטע און יעדע מאמע זאל אויסלערנען זיין קינד, אז ווען דאס קינד הייבט אן צו ווערן געצייטיגט, ער הייבט אן צו פארשטיין פעקטס אוו לייף, און סעקשועל קאנדאקטס און מיסקאנדאקטס, דארף ער אנהייבן צו לערנען מיט דעם קינד אז כורך עליו גמי און מען דארף א גומי אנלייגן און בינדן אויף די הענט, די הענט טאר נישט זיין פריי צו טאטשן ווי זיי ווילן. און דאס איז וואס אונז קומער צום אייבערשטן און אונז זאג מיר, וואס זאג מיר אונז פארן אייבערשטן? ואמרת אליו, זאלסט זאגן פארן כהן, הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו, לתת לנו. ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח השם, ער נעמט דעם טנא דעם קארב, ער נעמט עס און ער לייגט עס אראפ פארן אייבערשטן, ער נעמט די מתנה, דעם יונגן קינד, די ביכורים, די וואס איז יעצט געצייטיגט געווארן, און ער קוקט צו די עבודה פונעם הייליגן כהן. וענית ואמרת לפני ה' אלקיך, ארמי אובד אבי. לבן הארמי איז געווען א שטופי זימה, קעגן דעם ווען יעקב אבינו איז אנטלאפן האט ער אים געזאגט, דו זאלסט מיר שווערן אז דו וועסט נישט צונעמען נאך פרויען צו אויף מיינע טעכטער, זאגן די ספרים ווייל ער איז געווען איין שטיק זנות, ער האט געמיינט דאס וואס ער טוט, טוט יעקב אבינו אויך טון. אונז זעמער געזעסן ארמי אובד אבי און מ'זעמער געזעסן ביי די מלמדים אין חדר און ביי די פרויען אין מיידל סקול און זיי האבן אונטערגעברענגט דעם גאנצן דור וירד מצרימה און מ'איז אראפ אויף מצרים, מצרים איז ערוות הארץ, ס'כמעט נישט דא א יונגל אדער א מיידל וואס איז דורך דעם סיסטעם וואס ער קען נישט זאגן אז איינער האט אים געטאטשט אלאנג די וועי, א מלמד, א מגיד שיעור, א איד אין די מקווה, און א טאטע, א זיידע, און א עלטערע בחור, און א בחור זיין עידזש. ס'איז אן אומגליק. ויגר שם במתי מעט. זעהר ווייניג מענטשן האבן דא ערליך געוואוינט. זעהר ווייניג מענטשן. ויהי שם לגוי גדול אונז זעמיר געווען פונקט ווי די גרויסע גוי. זעמיר גארנישט אנדריש געווען. נישט נאר דאס אונז האמיר אריינגעלייגט דעם גוי גדול אויכעט. מ'האמיר אריינגעלייגט לינדזי מ'האמיר אריינגעלייגט קאטש מ'האמיר אריינגעלייגט יעדן נואף. ווי ס'איז געווען א לינקער האמיר אים אונז אריינגעלייגט. וירעו אותנו המצרים. עווענטשעלי האבן זיי אונז וויי געטוהן.

די רבנים האבן אונז אזוי לוחץ געווען, איינער האט געוואלט ארויסקומען, נישט געלאזט, איינער האט געוואלט נעמען קער, האבן זיי נישט געלאזט, גארנישט האבן זיי נישט געלאזט, גארנישט טון ווי עס דארף צו זיין, איך האב ענק געזאגט דער עולם וועט זיין אזוי גערעגט אז מ'וועט הרג'נען די חברה, ס'איז געווען די חזריה ראזנבוים האט אים געוואלט הרג'נען, זיי ווילן אים נאך הרג'נען, וואטשן צו, ווייל די שאבאב'ניקעס זענען ביטערע חברה, און נאכדעם איז דא נאך איינער וואס האט געטאטשט, און מ'האט אים געוואלט הרג'נען. פארן טאטשן. יעצט איז דא אין נתניה א מורא'דיגע פרשה, אין קיריית צאנז אין נתניה איז דא א משונה'דיגע פרשה. די צייטונגען האבן געשריבן אז ס'איז דא א איד וואס ער האט געקוקט אויף א שוואנגער פרוי האט מען אים אנגעכאפט אנגעהאקט די ביינער און ער זיצט אין שפיטאל, ס'דא א פיקטשער אין שפיטאל ווי ער זיצט מיט חמצן, ער איז בלי הכרה, ער איז באוואוסטלאז און ער זיצט מיט אקסידזשען. מסתּמא װײַל ער האָט געקוקט אױף אַ שװאַנגער פֿרױ. יעצט, איך האָב ענק שױן געזאָגט אַ מאָל, ס'שטײט, אין פּסוק שטײט, לא ממדבר הרים. אַ מאָל איז אַ מײדל אַהײמגעקומען נאָך אַ דעיט און זי איז געװען שװאַנגער. פֿרעגט איר די טאַטע, מײַן טאָכטער, װאָט דיד יו דו? װאָס האָסטו געטאָן? זאָגט זי, כ'װײס נישט, כ'האָב נאָר גערעדט מיט אים. זאָגט ער, מײַן טאָכטער, דו האָסט געטאָן מער, װי גערעדט, װײַל ס'שטײט, לא ממדבר הרים. פֿון רעדן װערט מען נישט שװאַנגער. אז דו ביסט שוואנגער האסטו געטון עפעס. בקיצור, דער מענטש האט נישט געקוקט אויף פרויען וואס זענען שוואנגער, איך הער ער האט מטמא געווען האלב קרית צאנז, כ'ווייס צו קרית צאנז צו אין נתניה פונקטליך, איך ווייס נישט פונקטליך וואו ער, ער האט מטמא געווען אזויפיל קינדער זאגן זיי כמעט ווי ברוך מרדכי, און אזויפיל ווי יחיאל בראונער. ס'איז א אומגליק א שרעק. און די חברה האבן אים נישט געוואלט דאס מוחל זיין ווייל מ'האט אים געהאלטן אין איין ווארען און איין ווארען און צו די פאליס האט מען דאך מורא צו גיין. דו ווייסט וואס מ'האט געטון? מ'האט אים אזאלעכע מכות געגעבן. זיי זאגן ער האט שוין געהאט צו טון מיט אשת איש, ער האט שוין מטמא געווען צענדליגע פרויען לבעלה שנאסרה לבעלה. און זיי האבן בקיצור זיי האבן געזען זיי האבן נישט קיין אנדערע עצה מיט דעם פרענק און זיי האבן אים אנגעפרענקט. זיי האבן אים אזאלעכע מכות געגעבן אז ער ליגט יעצט אויף. אקסידזשען אין האספיטעל, בלי הכרה איז באוואוסטלאז. יעצט איך בין זייער נישט צופרידען פון דעם ווייל בסוף גייען די צייטונגען שרייבען אז די פרומע חברה האבן געהארגעט א מענטש. פארוואס? ווייל ער האט געקוקט אויף א שוואנגער פרוי. האט אמאל איינער געזאגט פאר א רב האט ער גערופן יענעם צו דין תורה אז ער האט אים געוואלט שלאגן. פרעגט אים דער רב פון וואנעט ווייסט ער האט געוואלט? זאגט ער ווייל ער האט מיך טאקע געשלאגן אויך. פרעגט ער אים פארוואס זאגסטו דעמאלטס ער האט געוואלט, זאגט ער ווייל ווען ער וויל נישט שלאגט ער נישט, מיט דעם וואס איך זאג דיר אז ער האט מיך געוואלט שלאגן האט ער געטוהן צוויי זאכן, ער האט מיך געשלאגן און ער האט עס געטוהן בכוונה, דאס זעלבע אויך מיר זאגן ער האט געקוקט אויף א שוואנגער פרוי, איי פון וואנעט ווייסטו ער האט געקוקט, אפשר האט ער נישט געקוקט, אבער נישט נאר ער האט געקוקט ער האט געטוהן אויך. דערפאר האבן זיי אים געשלאגן, אבער דאס גייט נישט ארויסקומען מ'וועט זאגן אז די סיקריקין חברה שלאגן מענטשן פאר קוקן אויף שוואנגער פרויען, און דעטס ראנג. איינער האט געדארפט נעמען די קארידזש און די גאטס צו קומען פאראויס און איינזעצן אזא חזיר, און נישט לאזן אים דרייען זיך אין די גאס, און ער זאל מטמא זיין א האלבע שטאט קרית צאנז אין נתניה, איך ווייס נישט פונקטליך פון וועלכע קלייענטעל ער האט מטמא געווען, נאר איך הער זאגן ער האט מטמא געווען א האלבע שטאט. איי ס'איז בחורים מיידלעך, כמה בתולות נבעלו בקרית צאנז ובנתניה. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר און איצט ליידט מען מורא'דיג, ואת לחצנו אונז האמיר א לחץ, איינער קומט פאראויס גייט מען אים מבזה זיין פאר גארנישט. עניוועי אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה פון דעם מיצר האט אונז דער אייבערשטער ארויס געצויגן ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים, האמיר געהאט די זעלבע זאך ווי מצרים. אז מען זאל קענען ארויס קומען קעגן די חזירים די פעדעפיילס, ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן פון אלעם גוטן, ועתה זאג מיר פארן אייבערשטן הנה הבאתי את ראשית פרי אדם זעסט דעם טייערן קינד? דו זעסט אים? דו האסט אים געגעבן צו מיר? איך ברענג אים אריין אין א חדר און אין א ישיבה און איך ברענג אים. צוריק צו דיר באשעפער ער זאל טון דיין רצון ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה' והנחתו לפני ה' אלקיך והשתחווית לפני ה' אלקיך עס קומט יעצט יום כיפור מען גייט זיך בוקן פיר מאל גייט מען פאלן כורעים עס איז דא פלעצער מען פאלט ראש השנה אויך כורעים זאלסטו וויסן הייליגער באשעפער איך בוק מיך פאר דיר מיטן גאנצן פישוט ידיים ורגליים, השתפכות הנפש ממש, איך דאנק דיר פאר די טייערע קינדערלעך וואס דו האסט מיר געגעבן, איך האב זיי געקענט אויפציען ערליך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך, ולביתך, און פאר דיין הויז, ווען ס'איז דא א מענטש וואס ער איז נעבעך א פגוע, די גאנצע הויז איז אין דר'ערד, אתה דו והלוי. והגר אשר בקרבך, יעדער איינער פרייט זיך. עכ"פ, אונז דארף מיר אנהייבן צו טוהן ווייטער, האלטן א קלין קאמיוניטי, א סעיף קאמיוניטי, מען טאר זיך נישט לאזן פון קיינעם, קיינער טאר נישט טאטשן אונזערע קינדער, און מען דארף זיך שלאגן אויף דעם. יעצט ס'גייט קומען ראש השנה, איך וועל גיין זאגן א שיינע דרשה מערצעשעם, נאך אפאר דרשות, אבער מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אבער איך וויל איין זאך זאגן, יעצט איז א דבר בעיתו מה טוב, איך דארף רעדן פון די זייער א וויכטיגן סאבדזשעקט. זיי קומען צוריק די מיידלעך וואס האבן גרעדזשועטעד פון סקול, זענען געווען אין קעמפ, זיי האבן געהאט א וואנדערפול סאמער, ס'איז א מחיה געווען, יעצט גייען זיי ארויס אין די אופען רעט רעיס אין די מארקעט פאר לוקינג פאר א דזשאב, רבותי! דער נחמיה וועבערמאן איז אונזער מורה דרך, ער איז אונזער רבי וואס ער האט אונז געלערנט, ער. האט אונז געלערנט אז מען טאר זיך נישט מייחד זיין מיט א פרוי ווייל מען באצאלט א פרייז אויף די וועלט אויך. עווענטשעלי הייבן דיינע הענט אן צו גיין ווי מען טאר נישט, און עווענטשעלי הייבסטו אן צו טון וואס מען טאר נישט, און עווענטשעלי יו גאנא פעי די פרייז. סאו איך וויל מיר יעדן איינעם בעטן, דו שיקסט דיינע קינדער ארבעטן, גיי מיט דארטן וואו זיי זוכן א דזשאב, בי עוועיר פונקטליך וויאזוי ס'זעהט אויס דאס פלאץ, און פונקט ווי דו פרעגסט זיך נאך ביי א שידוך ווען דו ווילסט פאר די מיידל א שידוך, פרעגסטו דיך נאך ווער יענער איז, אין פישפיקלאדיין און אין נירטאש מיט וועם נאך די פרוי, די עלטערע עלטער באבע, מיט וועם נאך זי האט געהאנגען אונטער איין זון אירע וועש, ווייסט אינדערהיים האט מען זיך געטריקנט די וועש און געהאנגען. און דו פרעגסט דיך נאך פונקטליך מיט זיבן דורות צוריק צו ס'האט נישט געוואוינט איינער אין פוילן צו ס'איז נישט א מישלינג פון א האלבן אונגערישן און א האלבן פוילישן? פונקט אזוי זאלסטו אויך נאכפרעגן פאר וועלכן באלעבאס דו געסט אריין דיין טאכטער צו ארבעטן, כ'האב ענק שוין געזאגט, יעדעס יונגל ווייסט וועלכע רבי ס'איז א חזיר, און יעדער ווייסט אין דזשאב וועלכער מענטש איז א חזיר ווער ס'האט קלעבעדיגע הענט ווער ס'קען זיך נישט האלטן ביי זיך און דו דארפסט דיך אנהייבן גוט גוט נאכצופרעגן איך זעה למשל דא דער ר' מאיר בעל הנס אין ווילימסבורג דארטן אויף העיווארד סטריט האט צענדליגע מיידלעך ארבעטן זאגט מען מיר אפילו אז ר' חיים מנשה פרידמאן'ס אייניקל ארבעט דארטן און וואס מיינסט ר' חיים איז דער גרויסער חכם הדור איז א אפגעפליקטער פרידמאן באטשי. איז ער געט זיין אייניקלעך דארט צו ארבעטן, ער מוז געבן, ווייל אפילו ווען דער שלמה מיכאל מאיר זאל רעיפן זיין טאכטער מוז ער געבן ווייל ער געהערט צו די קלאב, און די קלאב איז דער סאטמאר זאליקא קלאב, און די קלאב טוט פראמאוטן דעם ענין צדקה פון ר' מאיר בעל הנס, סאו ווען מען זאל רעיפן זיין טאכטער ווען זי זאל שוואנגער ווערן און אהיימקומען מיט א בעיבי מוז זי ווייטער צוריקגיין דארט ארבעטן. דאס איז חברה וואס געהערן צו די קלאב, פון די מענטשן רעד איך נישט, וואס איז אינו מן הישוב. אז ער האט דארטן זעכצן צו זיבעצן מיידלעך וואס זיי ארבעטן דארט, איז דאס איז די גרעסטע דיסגרעיס פאר יעדן נארמאלן מענטש, איך רעד שוין נישט פון א איד, איך רעד שוין נישט פון אן ערליכן איד, איך רעד פון א נארמאלן מענטש, מען ווייסט דער מענטש איז געווען א חזיר, מען האט אים ארויסגעווארפן פון שאפראן ווייל ער האט רעד הענדעד האט מען אים געכאפט ווי ער איז מכשיל קינדער. און נישט איינער נאר אפאר. און יעצט גייען צו נארמאלע מיידלעך ארבעטן. וויל איך פרעגן ער האט נאר א תאווה צו בחורים ווייל און צו מיידלעך נישט ווייל טאמער איז עס אזוי דעמאלטס דארף מען אים גראד פירן אין בעלוויו האספיטל ווייל נארמאל דארף א מענטש האבן א תאווה צו א מיידל און נישט צו קיין בחור אבער איך גלייב נישט איך האלט אז ער דיידזשעסט ביידע צו דערציילן אויף די אלע חזירים מען זאגט מיר אז ברוך מרדכי האט אויך געהאט צו טון מיט יונגלעך און מיידלעך אזוי דערציילט מען איך בין נישט געווען דארט און מען זאגט אז נחמיה וועבערמאן האט געהאט צו טון מיט מיט דאס האט ער געהאט צו טון מיט יונגלעך דאס ווייס איך. זיין אייגענע קרוב משפחה האט געזאגט אז אונטן ביי די מלאכים אינעם טונקלען בעיסמענט האט ער צוויי פון זיינע קינדער מטמא געווען אסאך צייט. זיי האבן מיר דערציילט. דער טאטע האט מיר פארציילט אז איינמאל איז ער געפארן מיט זיי אין די קאר און זיי האבן אנגעצינדן נחום ראזענבערג האט זיך דער טאטע גענומען שרייען שיש! מאך שוין צו! שאד דעם שייגעץ דער איז דאך אין חרם! זאגן זיי טאטע נישט עפעס וויסן זיץ רואיג. אונז האט נחמיה מטמא געווען אונטן ביי די מלאכים העד ווי נאו וואט ווי נאו נאו איט נעווער וואוד העוו העפענד ביקאז אונז וואלט מען געמאכט קולות. איז יענער געווארן פון מיינע גרויסע חסידים היינט. און אזוי יעדער. מיר מיינע חסידים זענען נאר צובראכענע מענטשן. דער אמת איז ביסט דאך גערעכט. א מענטש וואס איז נישט קראנק אויף די נערוון וועט נישט גיין אין בעלוויו האספיטל. און א מענטש וואס האט נישט צוטוהן מיטן הארץ און ס'פרעשורט אים נישט די הארץ וועט נישט אריינגיין אין א שפיטאל מ'זאל זיך אויסטשעקן. און א מענטש וואס האט נישט דייעביטיס וועט נישט נעמען מעדיקעישן און אינסולין. סאו אבוויעסלי נאר ווער ס'איז א געשלאגענער אין א זאך דער פארשטייט די זאך. דער פראבלעם איז נאר אז די רבנים זענען אליין די חזירים און זיי האבן אלעס פארשטאנען און זיי האבן געוואלט מאכן א שווייג. דאס איז וואס מיך הארט מורא'דיג. מאך נישט קיין שווייג כאטש. ווילסט עס נישט קארעקטן? לאז אן אנדערער זאל קארעקטן. סאו דאס איז וואס די מיידלעך דארפן וויסן. דו גייסט ארויס פאר א דזשאב, דו ביסט יונג, דער בעל הבית וואס ס'הייערט דיך אמאל קען זיין האט ער אן אלטע קראנקע פרוי, ווייסט א מאל האט איינער געזאגט א גוט ווארט, איך האב נאך נישט געזען קיין געזונטע ווייבל, איך האב נאך נישט געזען קיין קראנק מיידל, ווען זענען מיידלעך זענען זיי אלע געזונט, און ווייבלעך ווערן זיי אלע קראנק, ארייט זיי גייען דורך ליידען מיט אלעם, באט דאס איז בעיסיקלי וואטס גאוינג אן, ער האט אן אלטע פרוי אין שטוב, און דו ביסט יונג, דו ביסט שיין, ביסט פלינק, טוסט דיך אן א פיר הונדערט דאלערדיגע קלייד, ווייל דו ווילסט געפעלן פאר די גאס, דו דארפסט געפעלן פאר די גאס. ווייטער נאר פאר דעם וועם מען מעג, פאר א בחור וואס דו גייסט א שידוך טוהן מיטן, פאטענשל שידוך, אבער נישט פאר א פרעמדן באלעבאס. דו טוסט דיך אן פאר א פרעמדן באלעבאס, זאגט דער רמב"ם, ווער ס'צירט זיך אויס און קליידעט זיך אן פאר די גאס, דער איז א זונה. מען דארף נישט וואוינען מיט א מאן לויטן רמב"ם מען זאל ווערן א זונה. אין די ארבעט דארפסטו גיין פרעזענטעבל נארמאל. און זיכער נישט מיט קיין פערפיום און קיין קאלאן ווייל דאס רייצט אן דעם מאן. אין דעם שפראך האט מען מיט דיר קיינמאל נישט געלערנט אין בית רחל און בית יעקב און אין די אלע פלעצער און איך גיי עס דיר יא זאגן. איך גיי דיר זאגן דו ווערסט א טארגעט, דו ביסט שיין, ביסט יונג, ביסט געזונט, דער באלעבאס האט אן אלטע פרוי אין שטוב און ס'איז אים שוין נמאס אויכעט, ווייל א זאך וואס מ'האט יעדן טאג ווערט נמאס, בפרט נאך אויב זי קריגט שוין נישט איר וועסט, און דו רייצט אים אן. בלויז דיין אפירענס רייצט אים אן אפילו דו קומסט נארמאל אנגעטון, און ווער שמועסט נאך טאמער ער איז א גרוש און ווער שמועסט נאך טאמער ער האט נישט קיין שלום בית, סאו וואס דו טוסט איז דו רייצט אים אן, און נאכדעם ווען ס'געשעט אן אומגליק, ליסען איטס נאט רייט אז ס'געשעט באט יו נאו יו העוו טו אנדערסטענד דו ביסט פונקט אזוי שולדיג, אין א געוויסן זינען האסטו אים אויך אנגערייצט. יו דידנט סטעי אוט אוו היז סייט, און דו האסט דיך געוואלט מאכן, דו האסט דיך געמאכט בטעמ'ט, און יו ספאוק טו הים וויט סאטש ען עקספרעשן ענד באדי לענגוויטש, דיך געשאקלט אביסל, געקומען מיט א לויזע ברא. יו האוו טו בי ווערי קעירפול וויט וואט יור דואינג, און זאלסט אייביג אבאכט געבן זאלסט קיינמאל נישט בלייבן אליינס אויף א דזשאב, און איך וויל דיר זאגן, נארמאל וואס אפילו פינף מיידלעך ארבעטן, איז אלוועיס די ספעשל טיים ווען איינער געדארפט גיין אויף א חתונה, איינער נישט אריינקומען ווייל זי איז נישט געזונט געווען, דער איז אלוועיס אזא ספעשל טיים, וואס דארטן כאפט מען דיך, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול זאלסט קיינמאל נישט קומען צו א פוינט ווי דו קענסט צוקומען צו א איסור יחוד. אויב פיר מיידלעך האבן אריינגעקאלט זיק און דו ביסט די פיפטע, זאג איך בין אויך קראנק. דעטס איט. ביקאוז יו אר גאנא פאל טרו. און דו קענסט נישט וויסן צו דער באלעבאס פלאנט נישט אויף דיר עפעס. קען זיין ער גייט זאגן די מיידלעך מען זאל נישט אריינקומען די נעקסטע פאר טעג ווייל ס'איז נישט אזוי ביזי, און דיך לאזט ער דירעקט אריינקומען, די תירוץ איז ווייל דו ביסט די דאר מיידל דו עפענסט די טיר און דו ענטפערסט די טעלעפאן סא דאס איז אים וויכטיג, דער בוקקיפער ברויך ער נישט יעצט, באט ריעלי האט ער אינזין דיך אריינצוכאפן, איך וויל אייך זאגן מען אר סאו קלעווער טו קעפטשער גערלס, wow! זענען פונקט אזוי קלעווער ווי דער בעל דבר איז זיי צו קעפטשערן, דאס איז הימעלישע כוחות, סאיז נישט נארמאל וויאזוי זיי ארבעטן מיט פלענס צו כאפן מיידלעך, איטס אנבעליוועבל, און א מיידל איז א טארגעט ווייל דער אייבישטער האט געמאכט א גזירת המלך, אז כאטשיג א פרוי איז פול מיט בלוט, דאס מיינט זי באקומט אירע וועסט מיט אלעם, און דעמאלטס איז זי נישט אין די מוד, און זי שמעקט נישט גוט, ס'האט א שלעכטן שמעק, די גמרא ברענגט אז די תנאים האבן גע'פסק'נט דם נידות אויפן שמעק, שמואל מיט אנדערע, דאזנט העוו א גוד סמעל, אלעס איז פיין און וואויל, און והכל רצים אחריה, ס'איז א גזירת מלך, דער אייבערשטער האט געמאכט יעדער זאל נאכלויפן נאך דעם, נאך אזא מין באשעפעניש ווי א מיידל.
און געס וואט?
ווען דו האסט דאס ווייבל, האסטו שוין באקומען, דעם זוכסטו ווייטער א צווייטע, די אויגן האלטן אין איין גיין. עניוועי, איך וויל דיר זאגן, טאמער האט דיר קיינער נאכנישט געזאגט, זאלסטו וויסן איין זאך, בי ווערי קערפול, ענד עז ליטל עז יו נאו, און ווי נאאיוו דו ביסט, און דו מיינסט אז אה, דער האט נישט געמיינט, ער גיבט א קלאפ, פער צופאל א טאטש, ער זאגט סארי. דאס איז קאלקולעיטעד מיט וואכן פון פיגורעישנס, און וויסן ווי כ'על איר געבן דעם קלאפ און האו שי איז גאנא פיל, איך קוק גראד אויף איר ריעקשן, און נאך איינס קומט א צווייטס, און נאכדעם קומט א שיין ווארט, ווען ער זאגט איר האני סוויטהארט, די אלע זאכן איז אנעקסעפטעבל, ער זאגט איר דאס, קאל נײַן וואן וואן, דאונט קעיר וואטס גאנא העפן, נײַן וואן וואן, האב נישט מורא צו באשמוצן דיין נאמען. זיי נישט באזארגט, ס'וועט זיין אסאך ארגער אז ער וועט וואוינען מיט דיר און דו זיין א משוגענע פאר די רעסט אוו יור לייף. יול בי אין טראבל פאר די רעסט אוו יור לייף. סאו יעצט גייען אסאך מיידלעך ארויס, סאטמאר איז ביזי מיט מאכן אלומניי פאר די מיידלעך מיט זיי אויסלערנען צו קאכן און צו באקן, נא נא נא נא נא. מען דארף זיי אימיונען צו וויסן וויאזוי זאלן ארויס גיין אין גאס, למעשה וועט זיין אסאך וואס זיי גייען אין גאס און צום גיין מיר נישט אפשטעלן דאס אז מיידלעך גייען גיין ארבעטן דער טאטע דארף עס האבן פאר די פרנסה און דאס מיידל טאר זיך נישט דרייען ליידיג סאו יור נאט גאנע סטאפ איט סאו יו דזשאסט העוו טו קאנטראל איט און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז דיין טאכטער איז א טיטשער אין א סקול מיינסט דאס איז אסאך בעסער? ס'איז דא א באס דרייווער? ס'דא א בחור וואס מ'נוצט אים צו שיקן מעסעדזשעס, צו צו גיין אין באנק, אין יעדע ארגענעזעישן איז דא חוטב עציך ושואב מימיך, ס'איז דא פון די לאועסט אוו די לאועסט וואס איז דא, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול אז דיין טאכטער גייט ארבעטן אויף א פיין און אויף א ערליך און אויף א כשר פלאץ, איך האב שוין געזאגט די דרשה. יעדעס יאר זאג איך עס איבער, מענטשן זאגן מיר אינגעלייט זענען גיין קוקן וואו די ווייבער ארבעטן, זיי האבן גע'חלש'ט, זיי האבן געזאגט אז דו גייסט נישט ארויס פון דא איז עס א גט היינט, ווייל איך טראסט דיר גארנישט, איז געגאנגען אויף, איינער איז געגאנגען פארטי סעווען סטריט, דארט איז דא זעקס טירן צוגעשפארט איינס אינעם אנדערן, פארוואס? פארשטייסט דאך פארוואס, ווייל ס'איז דא דיימאנדס, ס'איז ווערד זאכן, ס'האט מיר געזאגט פונקט היינט איינער, א רב, א רב האט מיר געזאגט, ער איז מסדר גיטין, זאגט ער, ר' נחום, איך הער אייער האטליין איר זענט אזוי גערעכט איר ווייסט כמעט יעדן גט די לעצטע פאר יאר די לעצטע צוויי דריי יאר איז געווען דאס ווייבל האט פארלאנגט א גט זי איז געוואויר געווארן אז דער אינגערמאן האט זומער געטון כל דבר אסור דאס אלעס וואס איר זאגט און איר האט עס אפשר אויפגעקלערט אמאל האט מען זיך דאס נישט געוואוסט און ווידעראום דער אינגערמאן זוכט א גט ווייל דאס ווייבל האט זיך מטמא געווען אין פלארידע אדער זומער אין קאנטרי און פארטיג. דאס זענען די גיטין היינט. אויסער דעם איז דא אסאך וואס זיי גט'ן זיך ווייל נעבעך זיי קענען נישט פארטראגן דעם פיינענטשעל פרעשור. אבער ס'איז דא א גרויס טייל גיטין נעבעך וואס מען טוט וואס מען טאר נישט. און דער עולם מוז זיך דאס אנהייבן אויסצולערנען יו העוו טו מעיק שור. דיין טאכטער גייט ארבעטן. זאלסטו וואטשן וואו זי גייט ארבעטן. די זעלבע זאג איך פארן יונגערמאן. זי האט שוין חתונה געהאט. איר מיינט אז חתונה האבן הערט אויף אז מען זאל נישט וועלן נאכלויפן נאך זנות? נעעע. נעעע, פונקט פארקערט, דעמאלטס הייבט זיך עס ערשט אן, ווייל טאמער האט דער בחור אדער דאס מיידל נישט געוואוסט פאר די חתונה וואס מען טוט, און עס איז געווארן נאך די חתונה און זיי זענען געקומען נעבעך צום טעם, איז טאמער זי נישט קיין ערליכע, אדער ער איז נישט קיין ערליכער, גייט ער עס ערשט דעמאלטס אנהייבן צו צונוצן. ברוך השם דעם זומער איז געווען זייער גוט. איך האב געשטעלט א שומר, העט איר נישט גלייבן, איך האב געהאט א שומר אין דעם סווימינג פול, ס'איז נישט געקומען קיינער, פארוואס? נישט ווייל זיי האבן געוואוסט ס'איז דא א שומר, ווייל זיי האבן געוואוסט אז מ'עט זיי דארט כאפן, העט זיין יענער אומגליק, ס'איז נישט געווען כמעט איין נאכט וואס ס'איז געווען דארטן א היימישער, קען זיין ס'איז געקומען מיט א אפגעפליקטע בארד, איך מיין די קען מען נישט, אבער ס'איז אנבעליוועבל, סאו מ'מוז אנהייבן, רבותי, ווי העוו טו סטארט ווארקינג ווערי הארד. וויאזוי טוה איך מאכן די טרענזישען פיריעד, דעם אדורכגאנגס פיריעד, פון די טאכטער וואס זי לערנט אין בית רחל צו פון בית יעקב, און זי גייט אנהייבן צו זיין אין פיפט עוועניו און אין סעווענט עוועניו אין פעשען סיטי, און זי גייט אנהייבן צו גיין אין אלע גאסן און מען גייט זעהן מיעסע בילדער. און מען גייט אנהייבן צו זיצן מיט א באס אַכט שעה א טאג, און ער האט א פאוער ווייל ער איז די באס, ער געבט דיר די געלט, מען האט מורא אים צו זאגן עפעס, זאלסטו ווארענען דיין טאכטער אז ער טאטשט זיך אן ביי די בריסטן אדער עני פלעיס אפילו אין רוקן, היז נאט סופאוזד טו טאטש יו, אזוי ווי דו וואלסט געווען א שטיק פלאם פייער און ער וואלט געווען געזאלין ער וואלט פלעיר אפ, אזוי טאר ער דיך נישט אנטאטשן. און אז טאמער מאכט ער א מיסטעיק און ער האט דיך אנגעטאטשט איז נײַן וואן וואן, קודם זאל די גאנצע גאס וויסן אז דו האסט צו טון מיט א חזיר, הונדערטער מיידלעך זאלן נישט נכשל ווערן נאכדעם, און דאס איז זייער זייער אימפארטענט, און די זעלבע דעם בחור, דער בחור וואס גייט ארויס אין די גאס, דער בחור גייט ארויס גיין אין די גאס ער גייט ארבעטן, אסאך בחורים ס'גייען נישט זיצן ווייטער און לערנען, דארף מען אים מסביר זיין, ס'איז געווען אמאל א מיידל א ווייבל א גויטע אין א שטאט, זי האט מיט יעדן מענטש געזינדיגט. זי האט קיינעם נישט אויסגעלאזט. איינמאל זאגט איר דער באלעבאס אירער, אפשר קען איך מאכן א דעיט מיט דיר אויסצוגיין היינט ביינאכט? זאגט זי נאו וועי! זאגט ער איך פארשטיי נישט, איך הער דאך זאגן אז די גאנצע שטאט האט שוין מיט דיר געהאט צוטון. זאגט זי ליסן, וועיר איי ווארק איי דאנט פלעי. דאס זאלסטו זיך אויסלערנען א כלל, וועיר יו ווארק יו דאנט פלעי. ווייל טאמער יו סטארט פלעיאינג וועיר יו ווארק דעמאלטס איז פינישט די גאנצע זאך. דו פארשטייסט? אז א מיידל האט איינמאל געוויזן א שוואכקייט אז זי איז אינוואלווד אין זנות און סעקס און מ'קען זי איבער רעדן, ביסטו פיניש ווייל דער באס גייט אויף דיר רייטן יארן יארן און נאכדעם וועט ער איר זאגן ליסן דו ווילסט נישט טון וואס איך וויל וועסטו גיין צו טשארלס היינס נאו פראבלעם איך וועל דערציילן די גאנצע שטאט אז דו ביסט א זונה דו וועסט קיינמאל קיין שידוך נישט טון סאו דער איז סערטען רולס. וועיר איי ווארק איי דאונט פלעי, און דארט ווי איך פלעי איי דאונט ווארק, און די זעלבע איז פארן באלעבאס אויך נישט גוט, דער באלעבאס שפילט זיך ארום מיטן מיידל, יא, מארגן קען זי האבן א טעיפ פון דעם אדער אפילו א פיקטשער פון דעם, ענד ביפאר יו נאו איט, מאכט זי פאר דיר א לאוסוט, קודם זעצט זי דיך איין און נאכדעם מאכט זי דיר א סיוויל לאוסוט, סאו לערן דיך אויס דעם כלל, וועיר יו ווארק יו דאונט פלעי, דאך אויסלערנען דעם כלל וואס אונז האמער פונעם פרעזידענט. בילי קלינטאן. כ'האב ענק געזאגט אין ניו יארק טיימס איז געשטאנען א סייקייטריסט האט געשריבן נאך די פרשה פון בילי קלינטאן האט ער געשריבן וואט איז די מארעל אוו די סטארי? פון יעדע זאך מוז מען זיך דאך עפעס ארויסלערנען. וואטס די מארעל אוו די סטארי האט ער געזאגט א מוראדיגע מארעל אוו די סטארי ווייסט וואס עס איז? הערט אויס נעווער סטארט וויט סאמבאדי דעט דאזענט העוו טו לוז עקזעקטלי וואט יו העוו טו לוז זאלסט נישט אנהייבן מיט איינעם וואס יענער האט נישט פונקט אזויפיל צו פארלירן ווי דו למשל. ווען מיסטער קלינטאן הייבט אן מיט א פארהייראטע פרוי וואלט זי נישט ארויסגעקומען מיטן אמת פארוואס? ווייל זי מאכט א חשבון לוק אייל אנלי דזשעפערדייז מיי מערידזש מיין מאן עט מיך מער נישט וועלן און ס'עט מיר נישט לוינען. דא איז געווען אזוי, מיסטער קלינטאן האט געהאט א ווייב צו פארענטפערן און געהאט א יונייטעד סטעיטס גאווערמענט מיט דרײַ הונדערט מיליאן מענטשן צו פארענטפערן זיין שמוץ. פאר וועם האט מאניקע לעווינסקי געדארפט פארענטפערן זיך? פאר קיינעם, זי איז געווען א זיבעצן יעריג מיידל, זי האט זיך קיינמאל נישט דארפן פאר קיינעם פארענטפערן ווייל זי איז געווען א פנויה. זי האט נישט געהאט קיין חתונה געהאט, האט זי ארומגעפלערט אביסל, סאו כ'מיין איך טוה עס נישט צו דזשאסטיפייען, באט איף יו קאמפעיר די טו טיעמס, סאו די זעלבע זאך זאלסטו וויסן אז דו פלערטסט ארום און דו ביסט א ביזנעס מאן און דו נעמסט א מיידל און דו טאטשט איר און זי זאגט אז דו האסט איר געטאטשט און זי קען עס פראוון אויכעט און אין ניין אוט אוו טען טיימס דארף זי עס אפילו נישט פראוון און זי סוט דיך, דו האסט א ביזנעס צו פארלירן, דו האסט א ווייב מיט קינדער, א פרעסטידזש, א קהילה. וואס האט זי צו פארלירן? גארנישט. כ'וויל זאגן זי עט נישט טוען אזא גוטן שידוך, זי עט טוען א שוואכערן שידוך, באט איף שיס גאנע טעיק אוט אוו יו א פיו האנדרעט טאוזענט דאלערס, וועט איר גיין זייער גרינג מיט א שידוך. און נאכדעם דארף דאך נאך דער מאן איר גלייבן. קוק בורי דייטש האט געגלייבט אז זיין ווייב איז געווארן מאלעסטעד דרײַ יאר, הי ניו עווריטינג, פון דעסוועגן דאך, הי לייקט הער, הי טוק הער. אבער דו בעל הבית, דיר שטייט אסאך צו פארלירן, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען. ווילסט מאכן זנות? מען טאר נישט, ס'איז אסור, כ'געב דיר נישט קיין עצות. באט יענער זאל האבן די מינימום צו פארלירן וואס דו. למשל דו ביסט פארהייראט און זי איז פארהייראט. ס'איז אן אשת איש, ס'איז א גרויסע פראבלעם. אבער זי גייט נישט אזוי שנעל דיר שפייען אין פנים ווייל זי ווייסט אז איר מאן העט זיך פארעקלען פון איר אויך. יעצט איך זאג נאכאמאל, נישט איך זאג חלילה מען זאל טון מיט אן אשת איש, חס ושלום. איך בין נאר מסביר אז ווען דו טוסט מיט א פנויה און דו ביסט א באלעבאס און דו האסט געלט און דו ביסט יו העוו מאר טו לוז דען שי העז וואט טו לוז זאלסטו בכלל דאס נישט אנרירן אזוי ווי א א, ווי ס'ברענט א ברענעדיג פייער, זאלסט זיך אנטלויפן פון דעם. און נאכדעם, לאמיר יעצט קוקן אויף אן אנדערע פוינט אוו וויו, קען זיין זי וויל סתם ביי דיר ארויסנעמען געלט. ווען זי איז א פארהייראטע פרוי עט זי עס נישט גיין טון. פארוואס? ווייל זי ווייסט סוף כל סוף איר מאן העט זיך פארעקלען פון איר. נאכדעם העט זיין א פראבלעם אז די רבנים, מ'עט רופן צו דין תורה מען דארף געבן א גט, ווייל איך ווייס נישט צו ס'איז געווען ברצון צו נישט. טאמער זי איז א פנויה, זי איז א מיידל, זי האט זיך געהייערט, זי האט גארנישט וואס צו פארלירן. די אנלי וואן וואס האט וואס צו פארלירן איז דו. פארוואס? לאמיר זאגן ס'איז אן עקסטארשען קעיס, זי וויל דיך סתם ארויסנעמען ביי די פופציג צו הונדערט טויזנט צו פינף הונדערט טויזנט דאלער. יעצט אויב זי איז פארהייראט, שי איז נאט גאנע דא איט, ווייל זי האט מורא, שי דאזנט נאו די קאנסעקווענסעס פון איר מאן. טאמער זי איז אבער א פנויה, לאכט זי פון דיר. וואס האסטו מורא זי וועט נישט טון אזא גוטן שידוך? ווען זי וועט האבן הונדערט צו צוויי הונדערט טויזנט דאלער טוט זי א גוטן שידוך. סאו ריגארדלעס צו ס'איז אמת צו ס'איז סתם א אויפגעמאכטע מעשה וועגן עקסטארשען, וואטעווער די סטארי איז, דו האסט א פראבלעם אז דו נעמסט אריין א מיידל ארבעטן, און דיין אפיס איז נישט אימיונד אויף אזא אופן וואס דו קענסט פראוון אז ס'איז נישט עפעס געווען. ממילא זאלסטו וויסן דו זאלסט אריינלייגן יעדער מענטש איז מחיוב אריינצולייגן אין זיין ביזנעס א מעגל סגור, דאס הייסט א סירקוט טעלעוויזשן, מען זאל קענען זעהן.
מיר זאגן מלמדים זיי דאנקען מיר און זיי בענטשן מיר איך האב אריינגעלייגט אין אלע חדרים אויך געהייסן מען זאל אריינלייגן ווידיאו פרעג איך זיי פארוואס זאגן זיי וואס זאל איך טון פינף יאר ארום וועט איינער זאגן אז איך האב געטשעפעט מיט א יונגעל אזוי איז אלעס רעקארדעד איך הער זאגן הרב שיף פון אנטווערפן געהייסן מען זאל אריינלייגן אין גאנצן בית דין שטיבל איבעראל ווידיאו פארוואס ווייל מען האט אים געזאגט. הער נחום ראזענבערג וואס ער פארקויפט, און מ'האט אים פארציילט אז איינע א ווייבל וואס וועט פארלירן אמאל ביי א גט און דו וועסט איר צונעמען די וויזיטעישן רעיט, וועט זי זאגן וואס הייסט רב שיף האט דאך מיך געטאטשט? און וואס עסטו טון דו וועסט זאגן אז נישט? ס'איז אבער ליידער ברית כרותה לשפתים אז מ'זאל גלייבן אלע לגיונות. דו גייסט האבן א פראבלעם האט ער אריינגעלייגט קאסט פופציג טויזנט דאלער צו וויפיל? צו ווערט אפ ווען לומדים זאל זיך מחיה אז ס'איז דא, און די זעלבע אויך אז דו ביסט א באלעבאס מאך זיכער דו נעמסט אריין א מיידל זאל דיר העלפן דארפסטו זי אבאכט געבן, יעצט אז דו עסט אריינעמען א בחור ווייל ביי בחור רעדסטו דיר איין נישט דא קיין איסור יחוד וויל איך דיר זאגן על פי הלכה וויבאלד אין אבן עזרא ווערט געברענגט אין סימן סימן כ"ד איז עס אז וויבאלד שטייט דארט לא נחשדו ישראל על משכב זכר ווערט אבער געברענגט אין אחרונים היינט איז שוין אנדערש ווייל די דור איז שוואכער געווארן. היינט אז דו נעמסט אריין אן ארבייטער א בחור ביסטו פונקט אזוי עובר אויף א איסור ייחוד פונקט ווי דו נעמסט א מיידל. די זעלבע זאך ס'האט נישט קיין חילוק חילוק נאר דעם בחור בשעת דו טאטשסט אים אן ביסטו נישט עובר אויף אן איסור א לאו שיש בו כרת און ביי מיידל ביסטו יא עובר אויף א לאו שיש בו כרת אפילו נאר פארן אנטאטשן און הנאה האבן פאר דו האסט זי נאך בועל געווען. ממילא זאלסטו וואטשן, יעדער זאל אנהייבן צו וואטשן, און אלע סטארס זאל מען אריינלייגן ווידיאו, און אלע פאבריקן, מען דארף אנהייבן זייער קערפול צו זיין וואס מען טוט. יעצט וויל איך גיין ווייטער, איך וויל רעדן וועגן לערנען די קינדער, יעדער טאטע דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער א נייעם שלחן ערוך, דארפסט אנהייבן אויסצופרעגן דיין קינד, אזוי ווי כ'האב ענק אויסגעלערנט מען זאל פרעגן צו עפעס אן עלטערע מענטש טשעפעט צו די מלמד טשעפעט צו די טיטשער טשעפעט צו דער שכן טשעפעט צו די זיידע טשעפעט אבער כ'וויל אז מען זאל אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער אז קיין עלטערע בחור טאר דיך נישט טשעפען, למשל א צוועלף יעריג אינגל לערנט מיט א צען יעריג אינגל אין די זעלבע תלמוד תורה, דער צוועלף יעריגער אינגל ווייסט שוין מער און ער איז שוין מער דעוועלאפט און ער ווייסט שוין וואס דאס איז אביסל מער וויפיל דער צען יעריגער בחור אבאוט פעקטס אוו לייף. זאל מען זייער שטארק אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער און זיי מסביר זיין גרעפיקלי, און מען זאל זען אז ס'זאל נישט געשען אז אז א עלטערע יונגל זאל טאטשן א יונגערע יונגל, און נאכדעם זאל מען אים אויך לערנען אז דיין עידזש חבר וואס ער שפילט זיך מיט דיר אין בעק יארד צו ווי ס'ווערט טונקל ביינאכט, ס'גייט יעצט ווערן לאנגע ווינטער נעכט, טאר ער דיך נישט אנרירן דארטן ווי דו מאכסט קטנים און גדולים. און די אלע זאכן, און די זעלבע זאל מען לערנען די מיידלעך, מען טאר דיך נישט אנרירן ביי די ברעסט, מען טאר דיך נישט אנרירן אין ערגעץ, און מען טאר דיך נישט זעצן צווישן די פיס, און מען טאר נישט דיך ארויף זעצן אויף די שויס, די אלע זאכן איז אויסשליסליך פארבאטן, און דאס גייט זיין מערטשעם די יאר די לימוד, ביז יעצט איז נאר געווען אלטע חזירים, און די אלטע מוזן זיך שוין האלטן די הענט ביי זיך. אבער יעצט דארף מען אנהייבן מיט די יונגע, אז יונגע טארן אויך נישט טשעפען. יעצט איז דא אסאך דאקטוירים וואס זיי זאגן אז אויב א חבר טוט עס פאר א צווייטן, נישט א גראון אפ, שאדט עס אים נישט אזוי שטארק אין די ברעין, ער ווערט נישט אזוי געדעמעדזשט. יעצט איך בין נישט קיין דאקטאר און איך פארשטיי נישט צו די זאכן, על פי תורה הלכה'דיג מאכט עס אים דעם זעלבן דעמעדזש, ווייל אז דו טוסט משכב זכור מיט איינעם האסטו אים אפגעהארגעט. און די צווייטע זאך וואס איך טענה צו די אלע דאקטוירים, דאס קינד ווערט אדער אויסגעלערנט אז ער האט יעצט א לייוו גאן, ער האט א לעבעדיגן גאן וואס ער גייט ארויס אין די גאס און ער קען שיסן אנדערע מענטשן, ווייל דו האסט אים אויסגעלערנט וויאזוי מען מאכט א קישוי אבר, דו האסט אים אויסגעלערנט וויאזוי מען איז מוצא זרע, דו האסט אים דאס אלעס אויסגעלערנט. איז עט די ענד אוו די דעי האסטו יעצט א לויזן אומגעטרעינטן קינד וואס ער ווייסט שוין צופיל און ער גייט כאפן אנדערע קינדער, סאו וואס האב איך מיט דעם צו דער קינד ווערט יא מענטלי דיסטורבד צו נישט אזוי ווי די דאקטוירים זאגן זייערע שטותים, איך האב צו טוהן מיט א פראבלעם אז דאס קינד לערנט אויס אלע קינדער אין חדר, די אלע מיני זנות, און דאס איז א געפערליכע חרבן. איך פרעג אייביג די דאקטוירים, לאמיר פארשטיין פונקטליך, לשיטתכם זאגט עטס אז וואס? אז א צוועלף יעריגער בחור רירט אן א ניין יעריגן איז עס א געוואלדיגע אטאקע און דער בחור ווערט אינגאנצן דיסטורבד, וויאזוי איז אז א צוועלף יעריגער רירט אן א צען יערעדיגן איז עס אויך אן אטעק? וויאזוי איז אז א צוועלף יעריגער רירט אן א עלף יעריגן? דעמאלטס איז עס אויך אן אטעק? הייבט ער אן צו פאמבלען יא אדער ניין? וויאזוי איז אז א צוועלף יעריגער רירט אן א צוועלף יעריגן? דאס איז זיכער ס'וועט אים נישט מאכן מענטלי דיסטורבט. זאג איך אים סא וואס געשעהט? ער איז צוועלף יאר און איין טאג, יענער איז עלף יאר און דריי חדשים, ווי ווי כאפט דער חילוק? זאגן זיי אליין ליסן איטס סאו קאמפליקעיטעד, אונז האמיר נאכנישט גענוג סטאדיס אויף דעם, אונז האלט מיר נאך בעיסיקלי אין מיטן. אבער דאס איז קלאר זאג איך זאג איך ט איינמאל אז דו לערנסט אויס דאס קינד וואס צו טוהן און וויאזוי מען מאכט א שכוסע, דאס איז קלאר אז דאס קינד ווערט געדעמעדזשט ביעקאוז ער גייט עס נאכדעם טוהן אויף זיך יא. נו שוין, איז וואס איז מיר דעמאלטס א חילוק צו עס איז געווען צו אן אלטע חזר האט עס אים אויסגעלערנט פון פופציג יאר צו איינער וואס איז אין די זעלבע עידזש פון אים האט עס אים אויסגעלערנט? זאגט ער יא, אין דעם ביסטו טאקע גערעכט, מען רעדט דא צו דאס קינד. מאכן און מען זאגט אז ער עט זיין צומישט אויף א גאנץ לעבן צו נישט, אויף דעם רעדט טענה'ן זיי אז איף איטס בעיסיקלי די סעים עידזש עט ער נישט ווערן צומישט, אבער ס'איז נישט ריכטיג, און זיי זאגן אליינס ווייל ביידע אינדזשויען, איטס נאט טרו, ס'איז דא שעמעדיגע קינדער דעט דעי דאנט אינדזשוי איט ענד דעי דזשאסט דאנט נאו האו טו סעי נאו, אבער דא זענען זיי אלע מודה אז ער ווערט. א מענטש וואס ער גייט מכשיל זיין נאך הונדערטער און הונדערטער קינדער. וועגן דעם דארף מען אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער, איך האב נאך נישט געקענט לערנען פון דעם ווייל דאס איז געווען סעקענדערי, ווען איך הייב אן צו לערנען דאס, קינדער מיט קינדער, דעמאלטס וואלטן די אלטע געפילט, יא, די קינדער און קינדער דארף מען טאקע אבאכט געבן, און די אלטע חזירים וואלטן אבער געטון ווייטער וואס זיי. ווילן טון, און דאס איז א זאך וואס אונז האבן נישט געוואלט בשום אופן צולאזן, ווייל דאס האט זיך געמוזט אויפהערן. דער אלטער נבלה טשארלס היינס וואס האט צובראכן אונזער קאמיוניטי אויף פיץ פיצלעך, איז יעצט געגאנגען צו רבי אהרן און וויל זיך לעקן צו אים, ווייל ער האט דעמאלטס געזאגט אויף די מיידל קרויז אז זי איז א שיקסע, הכזונה יעשה את אחותינו האט אהרן געזאגט, און טשארלס היינס האט זייער מיאוס רעאגירט אויף דעם. קיצור, עס וועט אים גארנישט העלפן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ער וועט ארויספליען פון דארט. ער לויפט ארום זאגן אז דער טאמפסאן איז אן אנטיסעמיט ווייל ער האט געזאגט ער וועט נישט לאזן די אידן טו געט עוועי וויט די אלע זאכן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן טשארלס היינס איז די זעלבער אנטיסעמיט. ווען ער איז געווארן דער דיסטריקט אטוירני האט ער איינגעזעצט די אלע אידן די וואס האבן געהאט צוטון מיט די נורסינג האומס און מיט אלעם מ'האט נישט געקענט רעדן צו אים. נאר נאכדעם ווען ער איז שוין קונה געווען פרעסטידזש האט ער שוין אנגעהויבן צו נעמען געלט, און ער האט אנגעהויבן צו טרינקען אידיש בלוט אזוי ווי מען טרינקט אייריש וויסקי. ס'איז אנבעליוועבל וואס דער מענטש האט געטון אין אונזער קאמיוניטי, ער האט עס אונטערגעברענגט עד קצה האחרון. און נישט נאר מיט סעקשועל אביוז האט ער עס אונטערגעברענגט מיט הרג'נען, שטעל דיר פאר מ'האט געהארגעט דעם לייזער פאללאק, מ'האט געהארגעט דעם יחזקאל שמש, און ס'גוט.

און נאכדעם העט מען אים אויפפיקן, ווייל זיי זענען אויך סיק און טייערד פון אלעם וואס ער האט אפגעטון, יעצט לויפט ער ארום און ער בעט זיך, יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, מענטשן קאלן מיך אפ, זיי מישן אויס, ס'איז דא ביל טאמפסאן ער לויפט פאר מעיאר, דאס האט גארנישט צו טון מיט קען טאמפסאן, קען טאמפסאן ער לויפט צו זיין א די עי, ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, און מען דארף וואוטן אז דער קען טאמפסאן זאל געווינען, יעצט ס'קאלט מיך אפ איינער, וואס ער איז א גרויסער טוער קעגן די געי רייט מאוומענט, און ער איז מיר מסביר אז כ'זאל נישט ארויפלייגן אויף מיין האטליין אז דער וואס ער לויפט צו זיין מעיאר איינער פון די קאנטידאטן הייסט סעלגאדא, האב איך געזאגט אויף מיין האטליין אז ער איז א גלח, דרייט ער איבער די וועלט, דו ווייסט נישט, דער רב האלט אז מען מעג און יענער האלט ס'איז בעסער צו נעמען אן אנטיסעמיט ווי א מנוול, יעדער, איך בין מסכים צו אלעם, איך זאג נישט קיינמאל קיין מיינונג ווייל איך פארשטיי נישט צו די עניינים. איך בין צו קליין איך זאל דאס פארשטיין. נאר דאס פארשטיי איך יא, מען הייבט אן צו זאגן ליגנט פארן עולם נעמט עס נישט קיין ענדע. איך זאג אז סאטמאר האט דאך נישט אנגעהויבן מיט איין טאג צו גיין וואוטן פאר זנות און פאר די אלע חברה, אה! ס'געגאנגען צוביסלעך. קודם האט מען נאר נישט פארציילט פארן רעבן אז מען נעמט די באסעס פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל. נאכדעם האט מען אים נישט פארציילט אז מען האט גענומען געלט פאר די קעמפס. רבי אידל האט גענומען געלט, ס'איז געווען אן די UJO. ווי כלל זאלן באקומען געלט פאר די קעמפס, עס איז פרעש עיר, יעדער געבט פאר דעם געלט. נאכדעם האבן זיי נאר נישט פארציילט אז באנק לאומי האט געגעבן א לאון פון פינף מיליאן דאלער און עס איז אונטערגעשריבן ווילאנג מען באצאלט נישט דעם לאון קען מען נישט גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה, און נאכדעם האט מען נאר נישט אויסגעזאגט פאר אים אז מען נעמט געלט דא פון ענטי פאווערטי. דער רבי האט געזאגט פאר דעם ר' משה מנחם טירנויער ער זאל נישט נעמען אין מאנטריאל, איך נעם אויך נישט און איך עקזיסטיר, ליטל דיד הי נאו אז ווען נישט זייער געלט וואלט ער שוין לאנג לאנג נישט עקזיסטירט, סאו די אלע זאכן האבן זיך נאר אנגעהויבן מען האט נאר נישט געזאגט דאס און מען האט נאר נישט אהער און מען האט נאר נישט אהין, ס'שטייט אז שדכן איז שקר דובר כסף נוטל האט דער בעלזער רב געפרעגט נו קומט דאך אויס אז גאנץ אידישקייט איז געבויעט אויף ליגנט, ניין ס'איז נישט קיין ליגנט ס'איז נאר אז ער ווייסט נישט מען האט נישט אויס.

גלח, זאג איך אים לאמיך דיר זאגן עפעס, דו האסט הונדערטע טענה'ן אז מען מעג וואוטן, נאר איך וויל דיר פארציילן א מעשה, ווען מען האט געטיילט די דירות דא אין ווילימסבורג האט מען געדארפט גיין אין א גלח'ישע קירכע, האב איך געזאגט אין א גלח'ישע קירכע גיי איך נישט אריין, פארוואס? ס'איז גענוג שווער מחנך זיין קינדער על טהרת הקודש, כ'וועל נאך גיין אין א קירכע אויך? ווער? די קאטוילישע קירכע וואס האבן אויסגעבלוטיגט אידן טויזענטער יאר וועל איך גיין צו זיי, ווי דאס אז די קהילות קענען נישט ערלעדיגן אז מען זאל דאס געבן נישט אין א קירכע. אזא פנים האט משה דוד מיט אלע זיינע פאלעטישענס, מיט משה טעראריסט פרידמאן. נאר למעשה זאג איך אים אזוי, איך, טאמער יענער וויל גיין וואוטן דווקא פאר סאלגאדאו ווייל ער פילט אז מיט דעם וועט ער מקיים זיין א גרויסע מצוה, זאג איך געזונטערהייט, זאל ער עס טון, אבער ער זאל וויסן ער איז א גלח. וואס שוין אריינגעשריבן אז דער רב האט נישט געוויסט אז ער איז א גלח און יענער א הערץ, ס'טוט זיך שוין ס'דרייט זיך שוין, סאו וויאזוי שרייבן זיי אונטער די רבנים, נאר אזוי ווי זיי האבן אונטערגעשריבן אויפן חרם, שטעלט זיך אויס חיים פלאר האט א כולל מיט א בית דין און ער הייסט א שיינער רב, הערט א מעשה, ער זאגט. מ'האט אים געפרעגט האסטו אויסגעהערט נחום ראזענבערג'ס האטליין פאר דו האסט אונטערגעשריבן? האסטו געהערט צו ס'איז טאקע מנוולות צו נישט? זאגט ער וואס? איך האב נאך זיצן און אויסהערן זיין האטליין צו ס'איז מנוולות צו נישט, איך האב נישט וואס צו טוהן, קודם שרייב איך אונטער מקיים זיין א מצות עשה ובערת הרע מקרבך. דו שייגעץ, דו רשע, דו חיים פלאהר, דעיס האסטו געטוהן? דאס זעלבע שרייבן זיי יעצט אלע אונטער, משה גרין שרייבט אונטער מ'זאל וואוטן פאר סאלגאדאו, ווייסט ער ער איז א גלח? זאל ער ארויסשרייבן איך ווייס ער איז א גלח און איך הייס מ'זאל פאר אים וועהלן. און קען זיין ער ווייסט נישט אז אזא בהמה אן אפגעריסענער ער שרייט דאך נאך היינט אז וויינגארטן איז חף מפשע. פארשטייסט? דאס איז וואס אונזערע רבנים זענען. יעצט איז דא נאך א זאך, אז יחיאל בראנער איז אן אבל נאכן טאטן. זיצט ער דארטן און ער דאווענט, ער האט א ברעטל, שטעל דיר פאר, וואו אין שומר שבת. עס איז אזא בית מדרש רחמנא לצלן און ער שטייט דארט און ער שטעלט צאם די מניינים און ער שרייט העי מען זאל קומען צו מנין מעריב מעריב גאנגען איינער האט רעקארדעד דעם חזיר וויאזוי ער דאווענט פארן עמוד עטס ווילטס אים אויסהערן קענטס אים יעצט אויסהערן איין מינוט כ'על אים ארויפשטעלן וועט עטס הערן וויאזוי דער חזיר דאווענט פארן עמוד. שוין, איך האף א יעדער האט געהערט דא וואס פאר א געוואלדיגע עליית נשמה ער מאכט פאר זיין טאטען דער ר' זכריה דער יחיאל דאווענט אין שומר שבת, קומען א בחור נעבעך דאווענען צו די שלושים פון זיין טאטען איז ער געגאנגען האט אים אטאקירט אין בית מדרש און נאכגעגאנגען אין בית כסא נישט יעצט שוין צוויי יאר צוריק און מען האט אים איינגעזעצט און ער שרייט אז ס'איז נישט אמת האט אים נישט אנגערירט האט זיך אראפגעבויגן אויפצוהייבן א חק לישראל איך האב דעמאלטס געזאגט אויף צען חקן זאל מען טרעטן און דו זאלסט קיין בחור נישט אנרירן די ערווה עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער איך וויל נאכאמאל מעורר זיין דעם עולם ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור סוכות יעצט בין הזמנים ס'איז בעסיקלי פרי פאר אלל, מען זאל ווידער אנזאגן די קינדער, און מען זאל וואטשן מ'זאל נישט זיצן אין בתי מדרשים אליינס ביינאכט זיכער נישט, דער גערער רבי האט זיך אויסגערופן מען זאל נישט לאזן די שילן אפן, און מען דארף זייער אובאכט געבן אויף אונזערע קינדער. אין יעדע שטאט און יעדע קהילה איז דא איינער וואס הערט דער חוטא ועציך ושואל מה עמך, ביי אונז הונדערט פינף און זעכציק קליימער דאס איז די נידריגסטע בית מדרש וואס איז דא, זיי ווילן נישט אריינלייגן קיין ווידיאו, זיי האבן שוין יא אריינגעלייגט מען וואטשט עס נישט ווען נישט וואלט נישט געקענט זיין אז די שכן קעגן איבער פונקט אריין צענע ביינאכט און אינמיטן דאווענען מעריב האט מען דארט מטמא געווען א קינד און בכלל נישט אין בית הכסא אפילו אינדרויסן אין א זייטיגע האל כווייס נישט היינט וויאזוי סזעט אויס ווייל כבין שוין נישט געווען דארטן אינעווענדיג אסאך יארן סאיז איבערגעבויט זיי לאזן זיך נישט זיי האלטן אן טרעדישאן זיי האלטן אן אזוי ווי דער שמש האט איינגעפירט און אזוי ווי סאיז ווייטער געפירט געווארן דורך די אלע דיינים דארט דער קאץ פישע קאץ. און ער איז אין קעמפ און ער איז אנגעשטעלט און ער איז א מורה הוראה און ער פסק'נט און ער לערנט פאר א שיעור און ער טאטשט קינדער און בחורים. היינט ווייס איך נישט, היינט אפשר האט ער מורא, ער האט געטאטשט, ער איז א חזיר א מנוול. און די שול האלט אן די טרעדישן, ס'דא גארנישט, זיי וועלן אויך האבן א לאוסוט, וואן פיין דעי, ס'עט זיי אויכעט באטרעפן, נישט געפערליך. כ'האב געוואלט זאגן דער עלפער, דער משוגענער, דער חיה, ער גייט ווייזן וואס נחום ראזנבערג זאגט ער וועט טוהן פארקערט. זאג, און דו וועסט האבן א לאוסוט פאר א מיליאן צוויי און די זאלי קאהנס מוזן באצאלן, דעמאלטס וועט אויך ווערד זיין פאר זאלי קאהן ער זאל האלטן אזא משוגענעם. און בכלל, איך טרעף אים אין די גאס, איך זאג אים ווי האסטו א חוצפה צו לאזן נחמיה וועבערמאן זיצן, דער מענטש האט גארנישט געטוהן, ער האט געהאלפן און געהיילט אלע סאטמארע צובראכענע מיידלעך, ווי א מיידל צובראכן האט ער זי געהיילט, און. דעם לאזט ער זיצן? פארקויף די שול און ראטעווע נחמיה. נאר אזוי זענט עטס א לייט. אה, דו גלייבסט אויכעט אז נחמיה האט געטאטשט? וועגן דעם ראטעוועט מען אים נישט? נו, וואס איז ער נעבעך שולדיג? עטס האטס אים געשיקט די פלייש. און שוין. יעצט וועל איך רעדן אביסל פון וואס ס'גייט פאר מיט די חברה וואס זיי מאכן אונז שמוציג די גאסן מיט זייערע פאשקווילן, ס'פליעט ארום, טאמער ס'איז נאס און ס'רעגנט קען מען זיך גליטשן דערויף. איך האב געוואלט אביסל רעדן פון דעם ענין. נאמבער וואן האב איך געוואלט מסביר זיין, דאס וואס די חברה זאגן אז מ'גראבט טויטע, ס'מוז זיין אז ס'איז שקר מיסודו, מ'גראבט נישט קיין טויטע, כ'על ענק זאגן פארוואס, אין ארץ ישראל איז בכלל נישט דא קיין טויטע, נישטא אזא זאך, איך האב דארט געלערנט אפאר יאר, איך האב קיינמאל נישט געזען אז ס'זאל זיין טויטע, קיין טויטע, א בית החיים, ס'איז נישט געווען. וואס איז געשען? ס'שטייט אין חומש אז ארץ ישראל איז א ארץ אוכלת יושביה, איינער עסט אויף דעם אנדערן לעבעדיגערהייט, ס'בלייבט נישט קיין סימן פון א גוף, מ'עסט זיך אויף אויף טויט איינער דעם אנדערן, סאו ס'בלייבט גארנישט עניוועי, סאו וואס פארדרייען זיי א קאפ אז ס'איז דא טויטע, מ'גראבט ביינער, קיינמאל נישט, אה. איך געדענק ווען איך האב געלערנט אין ארץ ישראל, נישט געווען קיין טויטע, ס'איז געווען מ'האט געזאגט אז ווען איינער שטארבט מאכט מען. תוחי מתים, מען צושניידט אים און מען טראגט אזוי, די לונג טראגט מען אויף ענגלאנד, די אויגן טראגט מען אויף דייטשלאנד, און דעם בויך טראגט מען אויף אמעריקע, אזוי האט מען צוטיילט דעם נפטר איבעראל און יעדער שטודירט אויף זיין גוף. סאו ווי געשען אז ס'איז דא טויטע? זיי פארקויפן אונז א מעשה. מען גראבט טויטע, מען טרעפט ביינער פון טויטע. כ'וויל ענק פארציילן,, איך האב געארבעט פאר די ועד העולמי אין אוקריינע צו בויען די מקוואות. איז געווען דארטן אן ארגענעזעישאן וואס זיי האבן געהאלטן אז ס'איז שאד אויסצוגעבן צוואַנציק דרייסיג מיליאן דאלאר צו פארן אויף אומאן, און זענען אויך געווען וועל עווער מיטן אלעם זנות וואס דארט גייט פאר, אז פאר פינף דאלאר אדער פאר א פישקע ציגרעטלעך האסטו א מיידל א גאנצע נאכט. האבן זיי געטענה'ט מען זאל ארויסנעמען די ביינער פון ר' נחמן און מען זאל אים טראגן אויף ארץ ישראל אזוי ווי מען האט געטון מיטן חידא, און ממילא וועט מען זיך איינשפארן פֿינף און צוואַנציק דרייסיג מיליאן דאלער א יעדע ראש השנה קאסט אפ מענטשן סעיוון א גאנץ יאר אז מען זאל קענען, מיר האט דערציילט א ברסלב'ער ער עסט נישט סאפער פֿיר חדשים, און דאס געלט לייגט ער אוועק שקל נאך שקל ער זאל קענען פארן צום רעבן, ס'איז א שיינע זאך פון אים, ס'איז א געוואלדיגע מסירות נפש, איך טו אים אדמייערן, אבער די באטעם ליין, יא, האבן זיי געטענה'ט, מען דארף ארויסטראגן ר' נחמן, און ס'וועט נאך קומען דערצו אויכעט, וואטש און סי, ווייל די טוריסט, די ישראלים ווילן מאכן די געלט פון די טוריזמוס. ס'וועט נאך קומען צו דעם אויכעט דער מצב. איך האף אז מ'עט נישט גראבן, איך האף אז מ'עט נאר נעמען אפאר ביינער און מאכן א לוויה. ווייל צו זאגן אז ר' נחמן ליגט דארטן פונקטליך ווי ער ליגט דאס איז א נארישקייט צו טראכטן אפילו. ווייל דארט איז געווען א הויז, א וואן פעמילי הויז און ס'האט געהאט א סעלער. יעצט די סעלער איז אונטער טיפער פון ווי מ'גראבט א טויט. יעצט זיי זאגן אז דארט. פונקטליך ווי מען האט געבויעט דאס הויז מען איז אראפגעפארן מען האט עס געוואטשט און דארט פונקטליך איז געווען ר' נחמנ'ס ציון. קודם כל איז זייער שווער צו פארשטיין אז מען זאל וויסן פונקטליך ווייל דארט איז געווען א בית החיים וואס מען האט געהארגעט נעבעך דרייסיג טויזענט טויטע דרייסיג טויזענט קדושים איז געווען פונקטליך האט מען געוויסט ווי ר' נחמן ליגט יעצט ווען מען גראבט ווער ס'ווייסט אביסל פון גראבן דו קענסט נישט גראבן גראד אז דו גראבסט מוזטו גראבן אלץ ארויס ארויס ארויס ס'גייט א זעקס אינטשעס פער פוט, אזוי ארבעט עס, ווען נישט פאלט צאם די גאנצע ערד. האבן זיי געגראבן צו בויען א קליין הויז, און זיי האבן נישט גערירט ר' נחמנ'ס מצבה, איז דאך נישט מעגליך, ווייל זיי זאגן דאך אז דארט ווי די וואנט איז געווען, דארט איז געווען דער קאפ. ס'איז זייער פיין, אבער ס'איז א פיינע פערי טעיל. יעצט איך זאג נישט אז ר' נחמן ליגט נישט דארט, און איך זאג נישט אז מ'מוז טרעטן ר' נחמנ'ען פונקט אויפן קאפ, אבער צו זאגן אז מען האט אזא עקיוריט אינפארמעישאן, דאס איז א דזשאוק. ווער ס'טוט אין בוי ווייסט ס'איז א דזשאוק. סאו ווען זיי גייען אנהייבן דארט צו גראבן ארויסצונעמען ר' נחמנ'ן וועלן זיי זיין זייער זייער אפסעט, ביקאויז דער נאט גאנא פיינד וואט דעי טינק דער גאנא פיינד. איך האב שוין געזעהן מען האט געגראבן אין דעם בית החיים, מען האט געמאכט עלעקטריק פאול אנדערע זאכן, נישט ברסלב האט געגראבן די גוים האב איך געזעהן וואס דארט טוט זיך, גולגלת'ער, מען האט ארויסגענומען צענדליגע גולגלת'ער מיט אלעם. נאר וואס, דאס וואס ר' נחמן האט געזאגט קומען צו זיין ציון מיינט מען נישט אז מען מוז שטיין פונקטליך ביים קאפ, מען קען זיין אין דעם בית החיים איז אויך דזשאסט עז גוד, ס'איז פונקט אזוי גוט צו זיין אין דעם בית החיים, ס'איז דא א גמרא, שדה שנאבד בו קבר, איר ווייסט ווען איר נעמט אראפ אין סאטמאר דעם גאנצן בית החיים, איר ליקווידירט עס. און ער זאגט א איד צוויי יאר ארום ער זאל קומען דארטן טרעפן ווי דעם רבינ'ס ציון איז געווען, ער וועט טרעפן אלע פלעצער מזרח מערב דרום און צפון נאר נישט דארטן ווי דער רבי ליגט, יעצט רבי נחמן האט געהאט אן אוהל, איך בין צו אלעם מודה אז ס'איז ריכטיג די פלאץ אלעס איז אמת, איך טענה נאר אז דארט ווי די גויטע האט געזאגט אז דארט איז געווען דער קאפ און זי האט געוואטשט און ס'איז געווען עדות וואס האבן דאס געוואטשט, דאס איז באלאוני, ווייל איר הויז האט געהאט א בעיסמענט, און ווען דו האסט אראפגעגראבן איז נישט מעגליך, אמאל האט מען נישט געגראבן סיקס פוט אנדער, אמאל האט מען געגראבן צוויי פיס די ערד זאל צודעקן, מ'האט געמאכט א צורת הקבר, און אין די צוויי פיס איז שוין געווען נכלל די צורת הקבר, די דאום, די בויך וואס מ'מאכט אין אלע זייטן, סאו למעשה איך האף עס זאלן קיינמאל נישט טוהן אזא שטות ווי צו גראבן. יעצט איך בין אויך געווען אמאל אין אין אומאן ווען די חברה זענען געקומען אין שעלעשידעס און אונז האמיר געפירט שעלעשידעס האבן זיי געגראבן און זענען געווען זייער זייער טיף שוין זייער טיף זענען געווען טיפער ווי דאס הויז מיטן פאונדעישן און זיי האבן גארנישט געטראפן דארט עניוועי כ'מיין נישט אז מען זאל נישט פארן צו ר' נחמנ'ן נאר דארט ווי זיי זאגן דארט ליגט ער נישט איז כדאי אז טאמער מען זאל נישט מאכן חוזק פון זיך זאל מען נישט לאזן אז זיי זאלן גראבן איך האף אז מעט מאכן א מאוומענט מעט כאפן אפאר ביינער פון דארט מעט עס טראגן אויף ארץ ישראל זאגן דאס איז ר' נחמן. זאל נישט חלילה מחלל זיין דעם קבר פון ר' נחמן. על כל פנים, לאמיר יעצט גיין ווייטער. איז דער מענטש האט געוואלט זייער שטארק מען זאל נישט בויען די גרויסע שול און די ועד העולמי האט געוואלט איך זאל נישט בויען די מקוואות. ויהי היום איז ער געקומען אמאל אינמיטן ווינטער ווען אונז האמיר געהאלטן אינמיטן גראבן פארן שול און די מקוואות און ער האט ביינאכט געלייגט ביינער. אויפן בס ה אויפן פלאץ ווי מען האט געדארפט בויען די שול, און ער איז געקומען שרייען איך האב געטראפן עצמות ביינער! ר' מעכל דארפמאן איז געווען זייער אן ערנסטער מענטש, ער האט נאר געהאט ער האט געהאט לייצים ארום זיך, ער האט געהאט א נחום סאלאטש, אן אפריקאנע חיה, און ער האט געהאט א נתן מיימון, דער גרעסטער אפיקורס. ר' ראזענפעלד'ס איידעם האט מען אים געמוזט לעקן. ער נישט קיין תורה נישט קיין חכמה גארנישט, דאס אז אומאן האט. געהעריג אלע צוגעהער מיט כשרות מיט אלעם דאס זענען די צוויי לייצים שילד זיי האבן אריינגעברענגט מאיר סרוטה וואס איז דער גרעסטער קל שבקלים עניוועי איך גיי יעצט נישט אריין אין יעצט איז געגאנגען ר' מעכל האט עס גענומען זייער ערנסט און ער איז אראפגעקומען און ער האט אלעס בודק געווען למעשה האט ער גענומען א מענטש פון ארקיאלעדזשי איך האב אים געהייסן זאל ברענגען אן ארקיאלעדזשיסט און יענער האט איבערגעוויזן אז די ביינער זענען דא אהערגעברענגט ווייל די ערד וואס די ביינער זענען אנגע. שטעקט דערמיט, ס'איז דאך אנגעשטעקט מיט אביסל ערד, איז בכלל נישט פון דעם פלאץ, דאס איז אן אנדערע ערד אינגאנצן, יענץ איז מער א זאמדיגע ערד, און מ'איז געגאנגען אין בית החיים און מ'האט טאקע געטראפן דארט. שפעטער דער וואס איז געווען פון די גרויסע עסקנים אז מ'זאל גראבן, איז געווען אזוי, עפעס האט ער געהאט, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז אים געשען, דאונט קנאו עקזעקטלי, אבער עפעס איז. געשען א ביטערע פרשה, און עפעס איז געווען אז ער האט תשובה געטון, ער האט חוזר בתשובה געווען, ער האט זיך ארויסגעלאזט פון די גאנצע חברה פון די איידיע פון ארויסנעמען ר' נחמנ'ן, ער איז געקומען זאגן פאר ר' מעכל, דארפט זיך נישט זארגן, איך האב עס געטון, איך האב געלייגט די ביינער דארט ווייל איך האב נישט געוואלט איר זאלט גראבן די שול, היינט בין איך קאנווינסד אז איר זאלט יא גראבן א שול, במילא וויל איך אייך אויסזאגן דעם אמת אז איר זאלט ווייטער גראבן די שול, די מעשה האב איך מיטגעלעבט, און שוין, יעצט. אין ארץ ישראל, איך האלט אז זיי ווילן נישט אז ער זאל האבן א סוקסעס, ער האט געהאט א מורא'דיגן סוקסעס דער אינגערמאן דער סלאנים, מען פארגינט אים נישט, כ'האב געזען דארטן דירות וואס ער האט צוגעשטעלט פאר ממש קאסט פרייז, איטס אנבעליוועבל, ממילא אז מען פארגינט אים נישט וויל מען אים אונטערשטעלן פיסלעך, און מען וויל אים ווייזן אז ער וועט נישט מצליח זיין, איך האלט אז אין ארץ ישראל בכלל נישט דא קיין טויטע, די ביינער האט מען געברענגט, אז דעמאלס וואס זיי האבן אריין געברענגט די נבילה פלייש פון די אראבער האבן זיי מיט געברענגט ביינער אויך. ס'קען זיין ס'איז גאר פון די נבילה פלייש די בהמות, פון דעם איז דאס דא די ביינער. סאו אין ארץ ישראל נישט דא קיין בית החיים, ס'איז נישט דא אזא מין זאך, ס'איז א ארץ אוכלת יושביה, דאס מיינט איינער עסט אויף דעם צווייטן, ווען ער שטארבט קאכט מען אים אפ און מען עסט אים אויף, ס'איז דא אזא מין סעקט דא אין אמעריקע, ס'איז געווען אמאל קעבעליזם האט עס געהייסן צו וויאזוי, בקיצור זיי עסן זיך אויף. שוין, יעצט לאזמיר גיין ווייטער, דו שרייסט דאך אבער. אז ס'איז נישט אמת, ס'איז יא דא. בקיצור, שוין, ווייסטו וואס? ס'איז יא דא ביינער. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. אונז אמעריקאנער אידן ווילן מיט ענק נישט האבן קיין שום שייכות, שמוצטס נישט אן אונזערע סיידוואקס און אונזערע ווענט. אונז קען מיר ענק נישט, אונז וויל מיר פון ענק נישט וויסן. פארוואס? ווייל אונז האלט מיר אז נישט נאר. רב שטערנבוך איז א שייגעץ פאר לאזן גראבן, אונז האלט מיר אז טוביה חטא זונטאג מאנטאג ענקער רב פון די עדה החרדית איז דער זעלבער שייגעץ, ער איז א מנוול א שייגעץ, ער האט געוויסט אלע יארן אז מען גראבט אין נשר, און ער האט געוויסט אז מען גראבט איבעראל, און זיי האבן אפילו געוויסט אז מען האט געגראבן צו בויען די ערשטע שלב, פון בית שמש. יעדער האט עס געוואוסט, איך האב עס אויך געוואוסט. און מיך האט אראפגערופן איינער אהרעלע יאגטער און געזאגט קום וועסטו זען וואס דא גייט פאר. ער האט זיך אנגעטון ווי א מיידעלע און ער האט געכאפט ווידיאו. און זיי האבן געמיינט ער איז א חילוני ווייל ער איז געגאנגען נישט צניעות'דיג אנגעטון. אהרעלע איך בין דיר נישט מוחל פאר דעם. כ'האב געמוזט קוקן אויף דיר. ביסט געווען מיט א קלייד אנגעטון און ס'איז געווען קערצער ווי די, ווי די פיס. ווי די. ביין פון די פיס, דו שייגעץ דו, דו מנוול דו. אזוי וואקט ארום א מיידעלע? אה, ס'איז נישט קיין מיידל, ס'איז געווען אהרעלע יאגטער, אה, יעצט כאפ איך. זענטס לצים! אונז האמיר דען נישט געזעהן וואס דארטן איז פארגעגאנגען? כ'האב געהאט די ווידיאוס אויף מיין בלאג. סא יעצט גייט מען פארקויפן אז מען טאר נישט גראבן טויטע און וואס איז געווען נעכטן און גיי קוק יעצט וועסט זעהן אין נשר אז מען גראבט ווייטער. סא אונז וויל מען מיט ענק נישט האנדלען. זענטס נאך צוגעוואוינט צו שיקן פאשקווילן אין צייט פון רעבן זכרונו לברכה. דעם דברי יואל. איך וויל ענק עפעס זאגן. אונז ווייס מיר וואס דארט גייט פאר. דער רבי זכרונו לברכה איז געווען א צדיק יסוד עולם, ער איז געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט. ווען ס'איז אבער געקומען צו ציונות, האט מען אים געקענט פארקויפן אסאך מעשה'ס. ליידער, אזוי ווי כ'האב ענק שוין פארציילט, איז געווען איינער, איך בין געווען דעמאלטס א א יונג בחור'ל, געקומען דא איינער שיינבערגער, ס'איז נישט געווען שי און נישט יאסל, כ'געדענק נישט דעם נאמען, כ'מיין אשר, כ'בין נישט זיכער. זיי האבן געוואלט מאכן אויף דעם רעבן ווי מ'זאגט אפאר טאלער. זיך געקומען וויינען, איך געדענק אונזער רבי האט אונז געזאגט אין חדר, איר ווייסט נישט וואס א רשעים די ציונים זענען, זיי לאזן נישט שעכטן אין ירושלים קיין בהמות! wow! בקיצור, דער איד גייט אריין צום רעבן און ער פארציילט דאס, ס'איז געווען עק וועלט, דער רבי איז געווען אויסער זיך. למעשה, פרעגט ער אים וואס דארף מען טון מ'זאל יא קענען שעכטן, זאגט ער מ'דארף זיך שלאגן, מ'דארף האבן. זעכציג טויזענט דאלער. שוין, און אונזער הייליגע רבי ווען ס'איז געקומען צו די זאכן, צו ערליכקייט זאכן, איז זעכציג טויזענט דאלער נישט געווען קיין געלט, און דאס רעדט מען ווען אין ווילימסבורג האסטו געקענט קויפן א הויז פאר פינעף אדער צען טויזענט דאלער, סאו דו קענסט דיר פארשטעלן וואסערע א מעסטער מיינד די טיף דער מענטש איז געווען, נאר ער האט געוויסט, ער האט געטעסט דעם רבינ'ס שוואכקייט, ציונים ווילן אונטערברענגען די שחיטה, יעצט. למעשה ווען אונז קוקט מיר דאס אן, אונז זעמער דאך שוין א דיפרענט דזשענערעישאן, וואס קען ער אויפטון מיט זעכציג טויזענט דאלער? וואס קען ער אויפטון? גארנישט! אויב מען קען אויפטון מיט זעכציג טויזענט דאלער וואס האט מען נישט אויפגעטון קעגן די ציונים די רשעים ימח שמו'ניקעס אז זאלן נישט גראבן טויטע און זיי זאלן נישט מאכן ניתוחי מתים, זיי לאכן זיך אויס פון געלט, עטס ווייסט וואס א טויטער האט אריינגעברענגט געלט? אז מען האט ארויסגעשיקט די חלקים. צו גרויסע יוניווערסיטיס מען זאל שטודירן, איר ווייסט וויפיל געלט זיי האבן געקריגן פאר דעם? מיליאנען! סא זעכציג טויזנט דאלער איז געווען א דזשאוק, באט עניוועי, די רבי האט עס געקויפט, און יענער האט געהאט שכל וויאזוי צו כאפן דעם רעב. שפעטער ס'איז דורך געגאנגען אפאר חדשים, פרעגט די רבי די נאנטע אין שטוב, און וואס טוט זיך וועגן די שחיטה אין ירושלים? זאגט מען דעם רבי'ן, אין ארץ ישראל איז דא א געהעריגע שחיטה די עדה שעכט אין חולון, אין חולון, אין ברוך ראבינאוויטש'נס שטאט. פרעגט די רבי, און וואס איז געווארן? זאגט מען פאר'ן רבי'ן אז ס'איז בכלל א ליגנט געווען, זיי האבן נישט געוואלט אסר'ן שחיטה, נאו! זיי האבן געוואלט אז מ'זאל נישט שעכטן אין ירושלים ווייל ס'גייט אריין די בלוט אין די סוערס, אזוי ווי קרית יואל האט שוין יעצט אויך גרויסע פראבלעמען מיט דעם וואס מ'שעכט אין מאנרא, איין שיינעם טאג וועט מען זיי סוען פאר די אלע זאכן, ס'גייט אריין די בלוט אין די סוער און די קעמיקעלס זענען נישט גענוג שטארק און גענוג שנעל זאלן אלעס. צוריק מאכן אז מען זאל קענען ווייטער טרינקען דאס וואסער, ווייל וואסער איז ריסייקעלט, ס'איז די זעלבע זאך וואס דו האסט געמאכט אין טוילעט היינט, איז צוויי טאג ארום גייט עס יעדער טרינקען, ס'איז אלץ ריסייקעלט, ס'איז גארנישט קיין נייע זאך, וואסער האט דער אייבערשטער געמאכט א סערטען אמאונט איבער די וועלט און מער לייגט מען נישט צו, דאס וואס ס'רעגנט איז ווייל ס'גייט ארויף וועפער פון די וואסערן, איז ריסייקעלט, באט עניוועי, האט מען געזאגט דעם רעבן, אזוי ווי חולון איז א שטאט וואס איז נישט באזעצט, איז איר. שוין שווער קרוב וואס זייער ווייניג מענטשן וואוינען דארט, ממילא האט מען געמאכט אז דארטן העט מען שעכטן. זייער א פיינע פלאן. דערווייל האט מען ארויסגעראבעוועט ביי דעם ארעמען איד, צעבראכן אידיש געלט פון לאגער געקומענע אידן וואס האבן עס געדארפט האבן פאר דאקטוירים האט אלעס געגעבן פאר אונזער הייליגן ר'. אזוי האט אויסגעזעהן אלע יארן ירושלים, אזוי האט אויסגעזעהן די בעלזער מחלוקת וואס מען האט אנגעדרייט, אפאר סיקריקים חברה האבן געוואלט מאכן געלט דא, מען האט איינגערעדט דער בעלזער ער וועט איינעמען ירושלים און ער וועט אראפפירן יעדן, ס'איז שקר, איך האב מיטגעהאלטן מיט די בעלזע פרשה, ס'איז געווען די ערשטע יאר. ווען ער איז געווען רעבע, מ'איז געקומען ער זאל אונטערשרייבן פאר די בחירות, האט בעלזער רב געזאגט איך שרייב נישט אונטער, ס'דא א בית דין אין ירושלים וואס זיי זאגן דאס וועמיר טוהן, און בין נישט געגאנגען צו די בחירות, כאטשיג ר' אהר'לע האט געהאלטן מען זאל יא גיין, נישט ער האט געהאלטן מען זאל גיין, ער האט געהאלטן ס'איז גאר א חוב קדוש, בקיצור וואס איז געווען, איז דא יעקב שמשון גאלד, איך ווייס וויאזוי ער הייסט, מיט נאך אפאר משוגעים, זיי האבן געזעהן אז דער בעלזער וואקסט זיך אויף הייוון, די עדה החרדית האט גארנישט, בעיסיקלי האבן זיי נאר אביסל טרייפע פלייש וואס זיי פארקויפן. אבער זיי האבן נישט קיין מוסדות זאלן קענען אהערשטעלן אזא תלמוד תורה מיט א ישיבה מיט אזוי ווי דער בעלזע, האבן זיי דאך געזעהן אז דאס וועט נישט טויגן, האט מען אנגעכאפט דעם זענטער פויער און מען האט אים געזאגט גיי אין מלחמה מיטן בעלזע, האט דער בעלזער געזאגט אזוי אז איך קען תש"מ צו מ"א, איך קען נישט קומען אויף אמעריקא, אויב אזוי בין איך נישט גורס די עדה החרדית אויך נישט. און ער האט זייער געזאגט בצדק, ער האט געזאגט אזוי, איך וועל גיין קויפן עסן פון די עדה החרדית, און מיין פעטער ר' אהרן איז געווען ביי זיי א שייגעץ, ער איז געווען אן עובד עבודה זרה, טא פארוואס זאל איך זיי טראסטן? און נאכדעם האט ער געטענה'ט, די אלע סעקענדס, די אלע שאלה'דיגע פלייש האט מען געגעבן פאר בעלז, זענען דאך ממילא עובדי עבודה זרה. האט ער געזאגט, אויב ס'איז נישט דא קיין טראסט, גיי איך זיי נישט טראסטן אויך נישט. און ער האט גערעדט בצדק, ער האט זייער נארמאל גערעדט. וואלט א סאטמארער געקויפט פלייש פון אגודת ישראל? ניין. פארוואס זאל ער יא קויפן? וואלט היינט די רבנות געקויפט פלייש ביי אהרן טייטלבוים וואס זיי האבן אים געכאפט מיט אלע מיני נבילות און טרפות? אויך נישט. סאו איף דער איז נאו טראסט, איז נישט דא קיין טראסט. סאו דאס איז וואס דא איז געשען די גאנצע צייט. דא איז געשען א מורא'דיגע בראך אז. סאטמאר האט א מנהג און די עדה החרדית אלץ די אזיאטישע מאראמאראשער פערד אדער די איזרעלישע שאבאבניקעס וואס האבן אסאך מיטגעמאכט מלחמות מען האט צוגענומען זייערע קינדער מען האט געמאכט פון זיי אצ"ל לח"י מפ"ם זאלן זיך גיין שלאגן הער אויס זיי האבן אסאך מיטגעמאכט ס'איז א געליטן פאלק און במילא זענען זיי צוגעוואוינט מען שלאגט מען שלאגט דיפלאמעסי איז נישט דא פונקט ווי ביי די אראבער די אראבער זאגן זיי קענען נישט אנערקענען מדינת ישראל דעיר נאט גאנע דו איט די פאלעסטינער די זעלבע דא אויך די חברה קענען נישט אנערקענען דיפלאמעסי. זיי האבן געכאפט דעם סיגוטער פויער און ער איז ארויסגעגאנגען קעגן דעם בעלזער און ממילא האבן זיי אפגעשניטן גדעו ארז בלבנון זיי האבן צו צושפליטערט כלל ישראל און זיי האבן עס צושפליטערט אין א צייט ווען מען האט נישט געטארט צושפליטערן כלל ישראל דער בעלזער האט געזאגט קלאר ס'איז דא בית דין אין ירושלים מען זאל נישט גיין צו די וואלן איך געדענק עס איך בין געווען דעמאלטס אין ארץ ישראל נאר פאר אונז האט מען פארקויפט אז דער בעלזער האט געוואוינט מיט א שיקסע אין אוקריינע און ער האט דארט פון פינף ממזרים און ער האט געבעטן וויינבערגער דעם ליובאוויטשער רב'ן גבאי אז ער זאל שנעל זעהן צו פארשווייגן אויב נישט וועט עס ארויסקומען דאס איז דאך אונזער סיסטעם איינמאל אז דו גייסט מיט דעם סיסטעם האסטו פארלוירן פארוואס ווייל די וואס האבן נאך געפרעסן בילקעס ביים ברך משה האבן נאך געגלייבט אז דער מענטש איז עפעס דער היינטיגער דור אונז קוק מיר אים אן פארן גרעסטן ליי אונז קען מיר נישט פארשטיין וויאזוי דער אייבערשטער האט געשטראפט דעם דברי יואל אז נאך אים איז געזעסן אויף זיין שטול אזא ליידיגייער א אויסוואורף א מיאמי ביטשער וואס ער איז געזעסן אין סווימינג פול איז ער געזעסן אן א העמד נאר מיט די בעידינג סוט און געשפילט שאך. סאיז דער גרעסטע לץ וואס איז דא און אז ער האט געקענט זיצן אויפן סאטמאר רב'ס פלאץ איז עס א שפלות הדור. דאס איז גלות השכינה. איך שטעל מיר פאר וואסער א צער דער רבי האט געהאט, דער ליידיגייער האט זיך ארויפגעזעצט אויף זיין שטול און ער האט אפגעמאכט א חרבן עולם, א וועלטס חרבן, זיך מיט יעדן צו קריגן. סאטמאר רב האט געוויסט, ער איז געווען א געוואלדיגער פאליטישן אויכעט, חוץ זיין צדקות, ער האט געוויסט מיט דעם טאר איך מיך נישט קריגן, מיט דעם טאר איך נישט, ס'איז געווען די פרשה פון ר' עמרם. האט דער רבי געזאגט, דאס האט מיר ר' בנימין הערש בערקאוויטש פארציילט, ער איז מיטגעפארן מיטן רבי מיט די שיף, און די גאנצן וועג דער רבי האט געקאכט, דער רבי האט זיך נישט געקענט טרעפן דאס פלאץ, ווייל ער האט געפילט אז דא ווערט א ספליט אין די עדה החרדית, און דעמאלטס פארלירט דאס גאנצע מלחמה קעגן ציונות פארלירט די די די מענטש ווער ס'פירט עס, די עדה האט עס סוף כל סוף געפירט פארן רעבן, נישט ווייל זיי האבן געהאלטן דערפון, אהה זיי האבן געלאכט דערפון, אונז קען מיר דאך שוין היינט די ירושלימ'ער מענטאליטי, זיי האבן געלאכט, נאר דער רבי האט זיי געשיקט געלט, האבן זיי אים געטון א טובה, זיי האבן מיטגעהאלטן. האט דער רבי געשריגן אין די שיף, אזוי האט מיר דערציילט ר' בנימין הערש בערקאוויטש, ער לעבט עטס קענטס אים איבערפרעגן, דער רבי האט געשריגן כ'האב איין ר' עמרם און כ'האב איין עדה החרדית, ווי גייט מען צווישן די צוויי? דער רבי אליין איז געווען פארלוירן, און דער רבי האט נישט גענומען וועגן דעם קיין שטעלונג אויך נישט, דער רבי האט נישט געוואלט צו צוברעכן, די איינציגע די לעצטע פאר אידן וואס זענען געבליבן מיט די שיטה הקדושה פון אונזער הייליגן רעבן, און דאס האט דער סיגעט'ער דער פויער נישט פארשטאנען. ער איז געגאנגען האט צובראכן דעם בעלזער, און דו ביסט מקרב דעם בעלזער, וואלט ער דיר געקענט אסאך צוהעלפן, קודם וואלט ער מנייע געווען הונדערטער און הונדערטער יונגעלייט צו גיין צו די בחירות על כל פנים אין ירושלים. איי ער נעמט געלט פון די מדינה, סאטמאר נעמט אויך געלט, יעדער נעמט, ס'איז נישט דא דער מענטש וואס נעמט נישט קיין געלט, איך וויל קענען א מנין אידן וואס זענען האלאקאוסט סערווייווערס וואס זיי האבן נישט גענומען ווידער גוט מאכן, כאטשיג דער רבי האט געהאלטן מ'טאר נישט נעמען, דער רבי איז געווען. אין ארץ ישראל, איז ער געגאנגען וויזיטן אלע גדולי הדור, אויסגעקומען געווען אין בני ברק האט ער געוויזיט דעם אמרי חיים, בקיצור, די ערשטע זאך וואס דער רבי פרעגט אים וואס זאגט איר צו ווידערגוט מאכן? דער אמרי חיים האט נישט געענטפערט, ער האט געוויסט ער דארף נישט, ער דאס א סאבדזשעקט וואס ער וויל נישט רעדן, סא האט מען אויף דעם נאכאמאל געפרעגט וואס זאגט איר צו ווידערגוט מאכן? האט דער רבי געזאגט איך האלט אז אזוי ווי די אידן זענען צובראכן פון לאגער, זיי ברויכן עס פאר דאקטוירים האלט איך אז זיי מעגן עס נעמען איך זעה נישט קיין שום פראבלעם פארוואס זיי זאלן נישט נעמען האט דער רבי אויף אים געמאכט קולות אזאלעכע קולות שפעטער ווען ער איז ארויס געגאנגען האט דער אמרי חיים זיך צעוויינט פשוט פאר זיינע נאנטע מענטשן ער האט געזאגט בסך הכל האט ער מיך געפרעגט א שאלה איך האב נישט געוואלט ענטפערן ער האט נאכאמאל געפרעגט האב איך נישט געוואלט ווען מען זאגט נישט ענטפערן אויך נישט האב איך אים געזאגט מיין מיינונג האט ער אנגעהויבן צו שרייען און וואס האט דער רבי געוואלט איך זאל אים ענטפערן וואס ער וויל? אוודאי וועל איך אים ענטפערן וואס איך וויל אבער ער איז געווען צעבראכן און צעשאסן. פון דעם. דער רבי האט געהאלטן אז אפילו ווידערגוטמאכונג איז געלט וואס מען טאר נישט נעמען, ער האט געהאלטן מיט דעם פארקויפט מען זיך, די אלע קינדער וואס מען האט צוגעהרג'עט, מיט די אלע זיידעס, מיט די באבעס, מיט אלעם. איי דו האסט נישט? ולהשם הישועה, אונז דארף מען נישט געבן דעם אייבערשטן וועגן וויאזוי צו מאכן געלט. איך וויל קענען א מנין אידן אין ווילימסבורג, נישט א מנין, איך טו תשובה, איך וויל קענען פינף אידן אין ווילימסבורג וואס האבן נישט גענומען ווידערגוטמאכונג, איך וויל זיי קענען, איך וויל זיי זען, לצים וואס איר זענט, עטס האטס גענוצט, דעם רעבן ווען האט עטס אים געברויכט און נאכדעם האט עטס אים געהאט אין בוידעם האט מען ארויפגעשטעלט דעם זענטער פויער האט מען ארויפגעשטעלט און דער זענטער פויער האט זיך מיט יעדן צושלאגן ער האט געפירט נאך א מערכה ער האט נישט געכאפט סאטמאר רב האט נישט געפירט קיין מערכה ער האט נאר געפירט מיט ציונים מיט אפילו רבנים וואס איז נישט געווען אין זיין שיטה האט ער קיין מערכה נישט געפירט ער האט נישט געפירט א מערכה מיטן אמרי חיים פריוואט כאטשיג ער האט יא געהאלטן מען מעג נעמען געלט צו מען טאר נישט נעמען געלט. פון ווידערגוטמאכונג, ער האט אפגעזאגט זיין מיינונג און ער איז ווייטער געווען א גוטער ידיד, ער האט זיך מיט אים געזעגנט, ווען אהרן האט זיך משדך געווען מיט ר' משה'לע און ער איז געווארן זיין איידעם האט אים סאטמאר רב געשריבן א מזל טוב פארן אמרי חיים פאר מקדושים שרייבט ער אויף אים, ער איז נישט געווען א צעווילדעוועטער משוגענער אזוי ווי דער זענטער, עס האט אים געשפילט די נערוון און די בלאד פרעשור, ער האט אומגעברענגט יעדן נארמאלן. פונקט וואס דער רבי האט געוואלט, וואס דער דברי יואל האט אריינגעשטעלט אין די קהילה און אין די חסידים, האט דער מענטש צו צוגרינד געלייגט. דעמאלס ווען ער האט געהייסן אז מען זאל שלאגן ביי די בעלזער פרשה, האט ער געפרעגט איינער פון די יועצים די נאנטע, עה איך האב גוט געטון? זאגט ער זיכער נישט, די חברה ווילן שלאגן, און אז איר זאגט נאך אז מען זאל עס טון, האבן זיי דאך א רעכט עס צו טון, אזוי האבן זיי מורא, איר האט געטון דעם גרעסטן מיסטעיק. און אזוי האט ער אפגעפירט דאס גאנצע, סאטמאר איז א דזשאוק געווען שוין פון ברך משה'ס צייט, סאו יעצט זעמיר צוריק געקומען צו ארץ ישראל, ס'איז די זעלבע סיקריקין, די זעלבע חיות, די ארץ ישראל'דיגע האבן אנגערייצט דעם ברך משה, און יעצט ווילן זיי אונז אנרייצן, אונז האמיר גארנישט, אין לנו חלק ונחלה מיט גאנץ עדה חרדית, עטס זענטס פעיקערס, פאוני פראד, אונז וויל מען נישט איר זאלט אנשמוצן אונזערע גאסן אין ווילימסבורג און אין בארא פארק, האלטס די פאשקווילן אין ירושלים, דאס איז נישט ירושלים, נאו נעגאושיעישענס איך ווארף פאשקווילן, נאר איך זאג ענק עטס גרויסע בהמות, מען האט אויף מיר געווארפן צענדליגע מער פאשקווילן און איך בין נישט רב שטערנבוך און איך האב נאך היינט נישט ווי צו דאווענען, פונדעסטוועגן דאך האב איך מיך נישט געבויגן, איך האב געהאלטן אז דאס איז נישט ריכטיג וואס עטס טוטס, ווער האט פאר ענק היינט מורא? פאר א צעטל אין די גאס האט מען מורא? שטעל דיר פאר ווען איך וואלט מורא געהאט פארן צעטל אין די גאס, און איך וואלט צוריק געצויגן, אזוי ווי דער טעראריסט דער משוגענער משה פרידמאן האט געוואלט, שטעל דיר פאר ס'איז אויך געווען דארטן דער קאטשקעווער'ס משפחה, איך געדענק נישט פונקטליך וויאזוי זיי הייסן, אילאוויטש, איך מיין יענקי מיט שמענקי, זיי האבן געקאלט, משה מיט יענקי געקאלט, זיי האבן געזאגט פאר משה זארג דיך נישט אונז האמער, אויף נחום ראזענבערג אבער, אונז האמער מורא, אה, גארנישט מורא, עניוועי. שטעל דיר פאר פאר וועם וואלט איך מיך דערשראקן, וואט דעי קאל דיס אין ענגליש א פעיפער טייגער? א פאפירענער טייגער, פאפיר פליען אין די גאס און מען דערשרעקט זיך, די גרעסטע משוגעת וואס ס'איז דא, פאר וועם האסטו מורא? סאו די מינע פאשקעווילן די ארבעטן נישט היינט, און ווען עטס הייבטס אן צו רעדן פונעם אייבערשטן, און עטס הייבטס אן צו רעדן פון די אלע שפראכן ווייסן מיר אונז דאס איז בלאף, אין די נאמען פון בלאף. אונז ווייסן מיר עטס גלייבטס אפי' נישט אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט. ווייל ווען עטס וואלטס געגלייבט וואלט עטס נישט געווען די וואס גראבן אין נשר און איבעראל. עטס האטס ביז יעצט געגראבן ביז אהרעלע יעקטער האט ענק געכאפט. רשות עתיקות האט אים געגעבן אינפארמעישן. און למעשה זענט עטס אפגעפרעגט. עטס האטס אלע יארן געגראבן און אין בית שמש וואו ס'איז דא די אלע דעוועלעפמענטס זענען געווען פיר מערות וואס מענטשן האבן געזען. פון אידן וואס האבן נאך געגעסן פונעם קרבן פסח און עטס האטס עס געלאזט, פארוואס? ווייל עטס האטס געמיינט אז אהרעלע יעקטער איז א קבלן אין בני ברק און ער וועט נישט כאפן, און איט סאו העפענס אז ער האט א לאנגע נאז און ער האט אלעס געכאפט, אונז זעמער קלאר אין די סוגיא וואס עטס האטס געטון אלע יארן מיט די טויטע, סאו פארוואס זאלן זיי נישט טאן? די גאנצע זאך איז נישט פארשטענדליך. יעצט לאמיר גיין ווייטער. עטס קומטס ארויס אז משה שטערנבוך איז א שייגעץ, ווען איז ער געווארן א שייגעץ? ער איז דאך געווען ענקער פוסק אלע יארן. ווען איז ער געווארן א שייגעץ? און נאך א זאך, משה שטערנבוך איז דער איינציגער וואס דער וויזשניצער רבי אין מאנסי האלט פון אים, ווייל דעמאלס וואס ס'איז געווען די פרשה פון דוד שווימער, האט דוד שווימער מיר געשיקט א פעקס, ער האט אויך געשיקט פאר ר' מאטעלע, און ער האט אים געזאגט בתורת עדות אז ס'איז נבילה טריפה. איינציגער ווער ס'האט זיך נישט געלאזט דעמאלס ביי די פרשה פון די נבילה פלייש וואס מ'האט פארקויפט פון די אראבער איז געווען. משה שטערנבוך, און מ'האט אים דעמאלטס געוואלט פסל'ען, און ער האט זיך נישט געלאזט, און ר' מאטעלע האלט פון אים מורא'דיג, ער האט געזאגט אז ער האט געקענט ארויסגיין פארן אמת געט ער אים קרעדיט, סאו איך וויל פארשטיין יעצט, וואס איז יעצט געשעהן? אלל אוו א סאדען איז ר' משה געווארן אויס פוסק? פארוואס? ווייל ער זאגט מען מעג גראבן טויטע? יעצט לאמיר גיין ווייטער, ר' משה האלט אז מען מעג גראבן טויטע, סא אז ער האלט אזוי האלט ער אזוי, איך קען אים גארנישט טוהן. אז רבי אהרעלע בעלזער האט געהאלטן ס'איז א חוב קדוש צו גיין צו די בחירות האט מען אים אויך נישט געקענט גארנישט טוהן. דעטס היז וועי אף טינקינג. דו ווילסט נישט אזוי טראכטן? גיי געזונטערהייט אויף א בעסער פלאץ. ס'איז דא ביי אונז איינער וואס האט אן אייגענעם בית דין האט מיין פאטער געווען פרויען, און זיין זיידע האט זיך געריקט פון רבי אהרעלע'ן אויף סאטמאר.

אפשר זענען די אלע שאלות וואס ער האט גע'פסק'נט פאר פרויען אויך נישט געווען כשר, און אלע מקווה'ס וואס ער האט געבויט אויך נישט געווען כשר, און ווען ער איז געווען אין אפריקע איז אויך נישט געווען כשר, און אפשר זענען זיי אלע בני נידה, אפשר טאר מען זיך נישט משדך זיין מיט זיי? דאס איז דאך ענקער ליצנות, עטס רעכענטס א גדול הדור ווי אזוי ער האלט אין די שיטה, און דער גדול הדור האט אמאל געהאלטן מען טאר נישט גראבן טויטע, און היינט האלט ער מען מעג גראבן טויטע, ווייל ער זעט ס'העפסט מעריב און אנדערע זאכן, און ס'לאזט זיך אויס צו אפאר ארעמע קינדער'ס געלט. איז ממילא וויל ער מיקל זיין. אמת ס'איז א מזרחי'שע צוגאנג, איך בין מודה אז ער איז ראנג, איך האלט ער איז ראנג, כ'האב געזען מזרחיסטישע רבנים האבן שוין געשריבן אזוי דרײַסיק יאר צוריק, אבער הי איז דעדלי ראנג, נאר וואס, קענסט זאגן ער איז ראנג, צי דיך אוועק פון אים, דו קענסט דיך אים נישט יעצט מאכן אויס מורה הוראה און אים באשמוצן אין אלע גאסן, שוין. ענדליך זעהט אויס אז ס'איז שוין יא דא טויטע, מ'גראבט יא, מ'טרעפט ביינער, ס'איז נישט אונטערגעשטעלטע ביינער, אה, אקעי, ווייסטע וואס, ס'פארט שוין גוט. קומען יעצט צוויי גדולי הדור, ר' חיים קניבסקי מיט מיט ר' ניסן קרליץ, און זיי געבן ארויס א בריוו אז ווער ס'טשעפעט ר' משה'ן עס דער אייבערשטער נישט מוחל זיין. איך וויל ענק זאגן ווען מ'האט געטשעפעט דעם ער דעם ירושלימ'ער רב, רב ווייס, ר' יצחק יענקל ווייס, די בעלזע האבן אים געטשעפעט, זיי האבן אים אנגעטון צרות, ער האט געזאגט אז ער ליידט אזאלכע צרות ביי היטלערן האט ער דאס נישט מיטגעמאכט, אזוי האט ער געזאגט פאר זיין זון, כ'מיין די בעלזע זענען אויך נישט קיין גרויסע צדיקים, קיינמאל נישט געווען, דאס גאנצע וואס ביי אונז אין אונגערן זעמער אזאלכע רשעים מיט טעראריסטן, דאס איז געווען ווייל אין בעלז איז יעדער ליידיגייער געווען דארטן א יושב און ער איז געווען א טעראריסט, און אזוי ווי אלע צדיקים און אלע ערליכע אידן מיט אלע ליידיגייער זענען געפארן אויף בעלז, האבן זיך אונז אויסגעלערנט, ווי האט רבי אהרן געזאגט? אין בעלז האט מען געשריגן כהנים ארויס! עניוועי, זיי האבן געהאט די מאכט ווייל יעדער איז געפארן אויף בעלז האבן זיי געשטויסן זיך מיט יעדן, שפעטער ווען בעלזער רב איז אוועק רבי אהרן איז זי געווארן נרדפים זיי האבן אנגעהויבן ארומצולויפן מיר זעמיר נרדפים נרדפים העי וועיט א מינוט יו געט א פיל אוו יור אוין מעדעסין די עדה קריגט יעצט א פיל פון זייער אייגען מעדעסין וואס זיי האבן אלע רבנים אייביג אלע יארן מבייש געווען האט עטס ארויף מי כעמי מי בכם. באט עניוועי, איז געגאנגען דעמאלטס נאך אנגעטון אזאלעכע רישות פאר דעם מנחת יצחק, א וואוילער איד פון ענגלאנד געקומען, באקומען פון מוסד הרב קוק אן אויסצייכענונג אויף זיינע שאלות ותשובות, בכלל נישט געווען קיין קנאי, מען האט געזאגט דעם רבי מען וויל אים נישט נעמען ווייל נישט קיין קנאי, האט דער רבי געזאגט הלכות קנאות העל איך אים אויסלערנען, זיין תורה דאס קען איך קיינעם נישט אויסלערנען, מען האט אים גענומען, ער איז געווען א וואוילער איד, געגאנגען בעלז, מען האט אים. אונטערגעברענגט, מ'האט אים געטון כל דבר אסור, מיט וואסערע רעכט? ווייל בערעלע האט געוואלט ווערן דער מנהיג הדור. למעשה דעמאלטס איז געווען צוויי אידן וואס האבן זיך אנגענומען פאר אים, איינער איז געווען ר' קניבסקי, זיין טאטע נאך, ר' יעקב קניבסקי, און ר' שך, זיי האבן ביידע געשריבן א בריוו, זע דאס וואס בעלז טוט מיט א רב, מיט א גאון, און אין ירושלים, דאס טאר מען נישט טון, דער אייבערשטער עס זיי נישט מוחל זיין. אזוי האבן זיי געשריבן. זיי האבן געזאגט אונז האמיר גארנישט מיט די גאנצע מלחמה יא בחירות נישט בחירות די אלע זאכן איז סעקענדערי אונז ווייס מיר איין זאך אז די בעלזער טוען א געפערליכע עוולה זיי רודף'ן א תלמיד חכם יעצט איז אויך געקומען די צוויי רבנים פון ארץ ישראל פון בני ברק ר' חיים קניבסקי מיט ר' ניסן קרליץ און זיי האבן ארויס געגעבן א בריוו אז זיי נעמען זיך אן פאר ר' משה שטערנבוך שוין בקיצור יעצט איז געווארן א ספליט אין די עדה, יעצט זעמיר דארט ווי אונז האמיר ווען געדארפט זיין מיט פערציג יאר צוריק, א ספליט אין די עדה, סקומט ארויס אז סאיז א בעלאוני ארגענעזעישן, די אייגענע רבנים רודפן זיי, סאו הו טראסט דעם נאו? יעצט לאמיר גיין ווייטער, דעיס וואלט אלעס גוט געווען אויב אונז זעמיר שוין מברר אז מגראבט טויטע, למעשה אונז זעמיר נאכנישט זיכער אז מגראבט, כהאב געזען די זעלבע לייצים וואס האבן אינטערגעשריבן מיין חרם, די זעלבע לייצים האבן אינטערגעשריבן פיליפס, די פאלאפס חברה, וויינבערגער, משה בער'ס קינדער, די לייצים האבן אונטערגעשריבן אז מען גראבט טויטע, ער האט אונז דארט געווען, ער האט עס געזען, מען האט אים געשיקט א פיקטשער וואס אז מען האט געגראבן טויטע, צו דוד שמידל האט אים געזאגט מען גראבט טויטע, ס'איז פונקט אזוי אמת ווי מיין מנוול'ישע האטליין, פרעגט מען חיים פלאהר, זאג מיר דו האסט אויסגעהערט נחום ראזענבערג פאר דו האסט אונטערגעשריבן? זאגט ער וואס איך האב זיצן אויסהערן זיין מנוולות א שעה צייט, האסט נישט געמוזט, זיי האבן געהאט א טעיפ וואס זיי האבן ארויסגענומען געוויסע ווערטער, זיי האבן צוזאמגעשטעלט א גאנצן פורים שפיל, האסט געדארפט דריי מינוט נאר הערן זייער מנוולות, און אפילו דאס האט ער אויך נישט געטון, פארוואס? אבי ברוך השם איינער קומט אריין, ער זאגט אים שרייב אונטער, ס'דא אין בני ברק האב איך געקענט א דיין, ער האט געהייסן רבי זישא לוריא, פלעגט ער מיר זאגן, ער האט געעפנט א גמח, פלעג איך אים פרעגן פארוואס האט ער דאס געדארפט, זאגט ער קיינער קומט נישט עפענען די טיר צו פרעגן א שאלה, זאל מען כאטש אריינקומען, פארבארגן געלט און באצאלן, זאל מען כאטש זען אז ס'דרייט זיך דא דער עולם. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? ס'דאך אן אומגליק. די חברה זיצן, זיי פרעסן ביים קהל'ס חשבון, און זיי ווילן זיין פעימאס. אויב אז מ'קומט אריין זאלן אונטערשרייבן, קוקן זיי נישט וואס מ'האט אונטערגעשריבן. ווי האט דער עבסענט מיינדעד פנחס שלום האגער געזאגט? איך ווייס דען וואס כ'האב אונטערגעשריבן? מ'האט געזאגט שרייב אונטער, האב איך אונטערגעשריבן. דאס איז וואס דא גייט פאר. איז בקיצור, איך בין נאך נישט אינגאנצן זיכער אז מ'גראבט טויטע. פון וואו ווייסט מען אונז אז מ'גראבט טויטע? פון די רבנים. די זעלבע לייצים האבן געזאגט נחום ראזנבערג האט א מנוול'ישן האטליין. האב איך א מנוול'ישן האטליין? כ'האב א האטליין וואס האט מיך אפגעקאלט עטליכע רבנים און געזאגט הרב נחום אונז הייב מיר זיך דעם הוט פאר אייך אונז אבער קען מען נישט רעדן די שפראך ווייל אונז לעב מיר פון קהל'ס געלט און מ'עט אונז סטראשען און איר לאכט זיך אויס א טאטע קאלט מיך אפ און ער זאגט מיר מיין טאכטער גייט ארבעטן די וואך הייבט אן א דזשאב, האט ער די עלטערע שוועסטער א פארהייראטע מיידל אפגעקאלט איך וויל זאלסט אויסהערן נחום ראזענבערג פאר די גייסט ארבעטן די זאלסט וויסן ווי איינגעשטעלט די ביסט אז די עסט נישט וויסן די רולס אוו די געים יור גאנא פלעי די ראנג רולס יול בי פינישט פאר לייף און ער זאגט מיר דער איד איר זאלט וויסן קיינער טרויט זיך נישט צו רעדן אייער שפראך ס'הייסט קיינער טרויט זיך נישט אלע ספרי מוסר און ספרי חסידות זענען פול פון דעם און די אמאליגע רבנים קאשוי רב האט אזוי גערעדט. נאר וואס, קאשוי רופט דאך יענע א שייגעץ, ווייל מיט א טיפש שרייבט מען נישט אונטער מיט די עשרת הדיברות, ווייל ער האט גע'פסל'ט מיעל מארט'ס פלייש וואס די סיגעטער האט געפרעסן און געלעבט פון דעם געלט. איינמאל מ'האט נישט געטראפן די מצות האט מען געזען ווי די שליימען זאגט איך האב דאך אכצען שליימען אין די שווייץ, ס'איז נישט דיינע, דאס איז אונזער געלט, ס'איז געבלוטיגט געלט וואס דו האסט מכשיל געווען אונז מיט נבילות וטריפות מיט די שליימען. סאו ווייסן מיר אונז נישט בכלל. ווער זאגט אז מען גראבט טאקע טויטע? איך האלט מען גראבט אינגאנצן נישט. די לצים, די וואס האבן אונז געזאגט, די רבנים, די האבן דאך געזאגט כ'האב א מנוול'ישן האטליין אויכעט, סאו אויב ס'איז אזוי אמת אז מען גראבט טויטע ווי איך האב א מנוול'ישן האטליין, העהעהע, זעמער אונז אויף גרויסע צרות, אין א וועג זעמער נישט, אין א וועג דעמאלטס איז גוט ווייל דעמאלטס האמיר נישט קיין פראבלעם מיט די טויטע. יעצט לאמיר גיין ווייטער. אפשר איז די גאנצע זאך א סירקוס, א קרקס? א צירקוס, אזוי ווי מען האט שוין לאנג נישט געמאכט קיין געלט, ס'איז שוין נישט געווען קיין גרויסע אקציעס, און ערגעץ איז אפשר דאס גאר א ליגנט, און דאס איז אזא פראנט אז מען זאל מאכן אפאר טאלער, ווער זאגט בכלל אז ס'איז אמת די גאנצע זאך? און ווער זאגט אז משה האלבערשטאם העט צוריקציען, איז דער עולם ווילינג צוריקצוציען, עטס כאפטס נישט וואס דא גייט פאר, דא איז דא אידן וואס עס שטייט זיי צו פארלירן לייף טיים סעיווינגס, און זיי זענען נישט אינטערעסירט אין דעם, זיי זענען נישט אינטערעסירט וואס משה הלברשטאם האט צו זאגן אויך נישט, די רבנות זאגט ס'איז גוט, און אפילו ווען זיי זאגן ס'איז נישט גוט איז עס א הפסד מרובה, און דעיר נאט רילי אינטערעסטעד אין די גאנצע גארביטש. סאו יעצט לאמיר טוהן אזוי, ווען די אלע סיקריקן חברה זאגן הער אויס, איי פוט מיי הענד ווער מיי מאוט איז, סא כ'וועל געבן געלט, כ'וועל אויסבעילן די אלע מענטשן וואס האבן אריינגעלייגט דארט געלט, כ'וועל יעדן איינעם צוריקגעבן דאס געלט. איך וועל זעהן קיינער זאל נישט האבן קיין הפסד מרובה, דעמאלטס אויך בין איך מסכים, שוין, ווייסטע וואס, מען מוז אפשטעלן דאס גאנצע געגראבעכץ, דו געסט דאך אבער נישט קיין סאלושען, בעיסיקלי וואס דו ווארטסט איז מען זאל דיר געבן אפאר מיליאן דאלער, אזוי ווי הערשל קלאר, די חיות זענען געקומען דא גרעטש. בילדינג מ'טאר נישט און זיי האבן גענוצט די בחורים מ'זאל גיין פראטעסטירן, סוף האט יענער באצאלט אפאר מיליאן דאלער, כ'ווייס צי אפאר הונדערט טויזענט, פלוצלינג האט מען געמעגט פארדינגען פאר גרעטש, נאו פראבלעם, סאו די סיקריקן חברה ווארטן פאר אפאר טאלער, און אונז האלט מיר זיי עס נישט ביים געבן, און דאס איז וואס עטס גייטס ענק אויסלערנען, די געים איז פאריבער, דאס הייסט עקסטארשען, און אונז זעמיר ענטי עקסטארשען, אונז לאז מיר נישט אז מ'זאל אויסצאלן וויקטעמס, דאס אלעס איז עקסטארשען. און ממילא וויל מיר נישט ענקער עקסטארשען אויך נישט. אונז גלייב מיר נישט גארנישט וואס ער זאגט, אונז גלייב מיר נישט אז עפעס געשעהט, ווי דאונט טראסט יו. יעצט פוטינג אלל דזשאוקס עסייד, מען גראבט יא טויטע, עס איז אמת, און די עדה האט געוויסט אז דוד שמידל גראבט אויך טויטע, עס איז אויך אמת, דעמאלטס איז גוט געשטאנען אז זיי האבן באקומען געלט, איז גוט געשטאנען זיי זאלן נישט מוחה זיין, יעצט שטייט בעסער מען זאל יא מוחה זיין ווייל מען וויל אזוי מאכן געלט, איז אלעס אמת, אונז האלט מיר נישט מיט מיט משה שטערנבוך. אונז האלט מיר אז מען טאר דאס נישט טון, און אונז האלט מיר מען דארף טרעפן א פתרון אויף אן אנדערן וועג, מען זאל פארלירן אפאר מיליאן דאללער, מען זאל עס צוזאמשטעלן, און נישט פאר די סיקריקן געבן, נאר פאר די מענטשן וואס האבן דארט אינוועסטעד, זאלן זיך קענען גיין קויפן ערגעץ אנדערש. ס'איז דא אסאך וועגן, דער'ס א לאט אוו וועיס טו סקין א קעט. נאר וואס, די סיקריקן חברה ווילן מאכן געלט. גענומען אזא משוגענעם הערשל קלאר, נישט מסוגל געווען צו מאכן קיין געלט, און ער האט זיך דא געשטעלט, ער איז געגאנגען צו דעם סטודיאו, דארט איז דא א סטודיאו אין ברוקלין נעווי יארד, און זיי האבן פארפירט אז מען טאר עס נישט צולאזן ווייל אלע אונזערע קינדער ווערן פארכאפט מיט די זונות, ער האט נישט געכאפט דאס איז היי קלעס פרויען וואס יעדע פאוז קאסט צענליגע טויזענטער דאלער, און זיי האבן זיך נישט אראפשטעלן מיט א חסיד פון ווילימסבורג וואס ער שטינקט אוועק א האלבן מייל, און זיי האבן גיין מיט מאכן זנות, דעטס נאט דעיר פארטעי, און זיי האבן זיך נישט דרייען אין ברוקלין ווייל זיי האבן מורא מען וועט זיי הרג'ענען. איז גייען זיי קומען מיט די קאר אריין ביז אינעווענדיג צו שטיינער'ס סטודיאו? ניין, אבער משה דוד האט געזען דא קען מען מאכן אפאר מיליאן דאלער, מ'איז געלאפן אז די רבנים די רבנים! זיי זענען געקומען צו מיר, די רבנים לאזן נישט דיין האטליין, ווער איז די רבנים? ווער פרעגט זיי? וועסט נעמען די היסטערי פון יעדן רב וועסטו זען וואסערע נואף ער איז, ווער האט מיט זיי? אונז זעמער נישט אריינגעמופט אין ווילימסבורג ווייל די רבנים וואוינען דא, פארקערט אונז וויל מער זיין ווי ווייט פון זיי. עניוועי, זענען זיי געקומען פארקויפן רבנים רבנים. האט שטיינער געזאגט ליסן, איך האב גענוג געלט זיך צו שלאגן מיט ענק און מיט די רבנים, איך האב טעקס מאני גענוג, כ'וועל שלאגן זיך וויפיל כ'וועל קענען. האבן זיי געזען דער מענטש רעדט מיט באקציין, האבן זיך אפגעלאזט פון אים, יעצט בויעט מען דארטן, דער סטודיאו איז דאך משונה'דיג גרויס, יעצט בויעט מען צו נאך צענליגע און צענליגע אפיסעס, ווי איז הערשל קלאר? נאר ער האט געזען יענער לאכט פון אים, און אזוי דארף יעדער טון, מען מוז לאכן פון די חברה, די סיקריקן חברה אין ירושלים זאלן גיין זוכן א גוטן דזשאב, און אויב זיי טרעפן נישט אין ארץ ישראל זאלן זיי גיין אויף חוץ לארץ און זאלן זיך נעמען זוכן פרנסה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. די שחיטה. די שחיטה טוט זיך אפ יעצט. פוילן לאזט נישט מען זאל שעכטן. זיי האבן מטמא געווען און געהארגעט אונזערע זיידעס מיט באבעס מיט ברודערס און שוועסטערס, יעצט ווילן זיי אונז מטמא זיין מיט זייער שחיטה. זיי זאגן אז זיי לאזן נישט צו ווייל ס'איז צער בעלי חיים. איך זאג ענק נאכאמאל רבותי. דאס איז פון הימל א סימן צו ווייזן אז אונז זעמיר נישט אין דער ארדענונג, אונז זעמיר זייער זייער אוט אוו פלעיס, די שחיטה איז נבילה טריפה, די עדה החרדית האט נישט איין טראפ כשר פלייש, יעצט איז געקומען א איד האט מנדב געווען אין אומאן, מען שעכט דארט, איך בין געווען מיט חיים לעזער מייזעלס ווען ער האט געשאכטן אמאל אין פאלטאווע, ס'איז נישט דא קיין סיסטעם, ס'מישט זיך אויס טריפות מיט כשר'ס, אלעס איז דארט כשר עניוועי, זיי זאגן אז אין אוקריינע ווי ס'איז פיל מיט שמוץ און אלע פעלדער איז אלעס געווען כשר, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, דאס וואס איך טריי מסביר צו זיין, ס'איז א דזשאוק עווריטינג אלל אראונד, זאגט דער אייבערשטער איך ברויך נישט ענקער שעכטן. פוילן וויל אונז ארויסווארפן, און ס'איז בעסער גראדע אז מ'ווארפט ארויס פון פוילן, כ'על ענק זאגן פארוואס, ווייל זייער אסאך מענטשן פארן אויף פוילן אויף קברי צדיקים, אויב זיי וועלן אריינגיין אין די שחיטה וועלן זיי זען וואס דארט גייט פאר, סאו יעצט גייט מען שעכטן איך ווייס נישט וואו. כ'בין אריינגעגאנגען אין סטאר, כ'האב באקוקט האב איך געזען מיל מארט פעדיאו, מיעט פעדיאוס, געמאלענע פלייש, זי קומט פראוזן, פארקויפט עס אין גראסערי, געשטאנען אזוי, דאס איז צאמגעשטעלט פון זיבן פלעצער אין די וועלט די פלייש, און איין באטערער רב ער פירט אלעס, און ער אליין האט אויך מורא געהאט פאר אהרן וויינשטאק און ער האט זיך איבערגעבעטן מיטן סא רבותי האמיר כשר פלייש? מ'האמיר גארנישט! און דער אייבערשטער געבט אונז א וועיק אפ קאל, שטעלט אפ דא די שחיטה דארט די שחיטה, רבותי מען האט געלייגט אין חרם רב נתן אדלער וועגן די שחיטה, ער האט זיך צושלאגן מיט די שוחטים. און זיי האבן געמיינט אז רב נתן אדלער וועט מורא האבן איז אוועק געפארן אויף בוסקאוויטש דאס איז אן אנדערע רעגירונג אינגאנצן ס'איז נישט דייטשלאנד ס'איז גאר טשעכן דארטן אין בוסקאוויטש איז געווען דער מחצית השקל רב און ער ליגט דארטן אין דעם בית החיים און איז דארט געשטארבן עלנד אליין ער האט געהאט איין תלמיד דער חתם סופר חוץ דעם איז ער געשטארבן עלנד עלנד אליינס און דאס איז געווען די לעצטע טעכניק צו נוצן חרמות. זייער א שמיציגע טעכניק דעס. ווייל זיי האבן אזוי ביליג געמאכט חרמות אז יעדער לאכט פון זיך. ס'איז א דזשאוק די גאנצע חרמות. און חוץ פון דעם ווען איינער לייגט אין חרם קענסטו גיין גראד צו אן אנדערן רב. ס'איז דא יעצט עטליכע רבנים וואס זיי זאגן זיי ווילן מיך ארויסנעמען פון חרם. זאג איך ניין ס'איז בעסער מיטן חרם. ווייל דער חרם ווייזט נישט אז איך האב געטון ראנג דער חרם ווייזט וואסערא דר'ערד ליגערס די רבנים זענען. דאמינאוס. ווען איינס נעמט זיך פאלן האסט געזען איינער שיערט אויס א מייל לאנג דאמינאוס. איינס געט א פאל פאלט אלעס. דעס זענען די רבנים. דאמינאוס. די שוואכסטע כאראקטער אין כלל ישראל, א ביזנעסמאן אין זיין ביזנעס, איז א שטערקערע כאראקטער ווי א רב ווען עס קומט צו טון עבודת הקודש פארן הייליגן באשעפער. און יעצט לאמיר נאך איין זאך פארשטיין, עטס האט א פראבלעם אז מען נעמט א טויטן וואס ער ליגט אין דר'ערד און מען רוקט אים די ביינער, זעהר א גרויסע פראבלעם, איי עדמיט אז ס'איז א גרויסע פראבלעם. איך האב א גרעסערן פראבלעם. מען נעמט א קינד וואס ער עפענט זיך די אויגן, ער הייבט אן צו ווערן פיר און פינף און זעקס יאר, און מען איז אים מטמא מיט אלע מין עריות שבתורה, משכב זכר, הוצאת זרע לבטלה, מיט אלע מין עריות, אורל סעקס, עינעל סעקס, אלעס. נישט נאר קיינער זאגט נישט, נאר ווען איינער וויל זאגן א ווארט, לייגט מען אים אין חרם און מען לויפט אים נאך און מען רודפ'ט אים עד החרמה. סאו איך מיין ווי האלט מען יעצט? ווי ביי אמאל? וואט איז די האול סטארי? עטס האטס א פראבלעם מיט א צוויי טויזנט יערעדיגן ביין? איך האב א פראבלעם מיט א ביין אין א baby וואס מען לאזט נישט אויפוואקסן, מען דערהארגעט עס פאר ער הייבט נאך אן צו וואקסן, דער איד מיטן ביין וואס דו גראבסט אים אויף האט גוט געלעבט, זיך זוכה געווען צו עולם הבא, דאס קינד דא גייט ווערן א דראג עדיקט, ער גייט ווערן א פורק עול'ניק, האמיר יעצט אויכעט נאך איינער, ער געט ארויס א בוק. אויכעט געווארן מאלעסטעד, און די חברה זאגן ניין ס'איז נישט אמת ער וויל זיך פארגיטיגן פארוואס ער איז געווארן פריי, ער לאכט פון דיר, ער ברויך זיך פאר דיר נישט פארגיטיגן, ער האט מיט דיר גארנישט, ער קען דיך נישט, און ער גייט נישט זאגן קיין ליגן ווייל ער וויל זיך פארגיטיגן, קאוז ער איז דיר גארנישט שולדיג, און ממילא אז ער וויל נישט זיין קיין איד דארף ער דיר נישט ענטפערן א תירוץ, אויב ער זאגט אז מ'האט אים געטאטשט אבוויעסלי האט מען אים געטאטשט. און דאס מוזט ענק אנהייבן אויסצולערנען, די ראולינג דעיס אר אווער, די טעג וואס אונז גלייב מיר יעדן פאשקוויל זענען שוין אויך פאריבער, אונז גלייב מיר שוין היינט אפילו נישט פארן צייטונג און פארן איד און פארן בלאט, אונז גלייב מיר זיי גארנישט, איטס אלל פעיד מאני, וואס מען באצאלט זיך זאל עס אריינלייגן. סאו ביז ווילאנג די רבנים גייען נישט ווערן נארמאל גייט זיי עניוועי יעדער לאכן אין פנים, סאו איך וויל זאגן די ארץ ישראל'דיגע, קודם שמוצטס נישט אן אונזערע גאסן, און נאך א זאך, זאלטס חלילה נישט געבן קיין געלט פאר די רבנים, אז זאלן גיין זאגן דרשות, איך זעה מען האט ארויסגעשטעלט זארגער מיט שמארגער, די אלע זענען ביי אונז גארנישט, אונז האמער א בורגער מיט א זארגער, אלעס נואפים שמוציאנס, דעטס אלל דעי אר, ווייל זיי האבן אלע געוויסט וואס סגייט פאר און זיי האבן נישט געהאט קיין קארידזש צו זאגן, זארגער האט געזאגט א דרשה קעגן. די כ'טו דיך זארגער, שטעל דיך אויף און זאג א דרשה קעגן מאנס זיין קינדער אין אלע מקוואות, און קעגן מאנס זיין קינדער אין אלע חדרים, און קעגן מאנס זיין מיידלעך, זאג א דרשה פארוואס סאטמאר האט צוגעלאזט אררייט צו זאגן אז ער האט נישט געטאטשט דאס מיידל, נאר געפארן אַכצן שעה יחוד מיט איר. געוואלט וויסן וואס א מענטש טוט מיט א מיידל אַכצן שעה, כ'מיין איך בין עלטער פון אים, איך האב שוין מיטגעמאכט א גאנץ לעבן, איך קען נישט אויספיגערן וויאזוי פארט מען מיט א מיידל אַכצן שעה. כ'מיין וויפיל כח גברא האט דער משוגענער געהאט? סאו, זארגער איך האב נישט געזען זאלסט דיך אויפשטעלן זאגן א דרשה קעגן דעם, דאס אהרט דיך נישט, דוד המלך? אונז זעמער נישט אינטערעסירט וואס א רב האט צו זאגן, ביי אונז וואס א רב זאגט, ווי נאו הי איז פעיד אףף, דעטס אלל. יעצט לאמיר גיין ווייטער. מיך האט געקאלט א איד פון ירושלים און ער זאגט מיר הרב נחום איך בין א גערער חסיד אונז הער מיר דיך אלע אויס, נאר דאס וואס דו זאגסט וועגן מאנדראוויטש אז די רבי איז אים מקרב וויל איך דיר זאגן ס'איז ליגנט ס'איז שקר, די רבי האט א פראבלעם ווען ער קומט אריין אין שול, די רבי געבט אים נישט קיין שלום געהעריג, ער קוקט נישט אויף אים, ער געבט אים נישט קיין סופארט, ער האט נאר נישט געוואלט ער זאל זיצן אין תפיסה, און ער לאזט אים נישט טאטשן קיין גערער קינדער, ער לאזט נישט ער זאל מראיין זיין, ער זאל זיי געבן טערעפי, דאס וואס ער טוט ביי אים אין שטוב, דאס איז א זאך וואס די רבי קען נישט קאנטראלירן, סאו איך וויל אייך זאגן אז איר האט געמאכט אביסל א מיסטעיק מיט דעם וואס איר האט געזאגט, אז דער רבי איז אים מקרב. האב איך יענעם געענטפערט אזוי, איך האב נישט געזאגט דער רבי איז אים יא מקרב צו נישט, כ'האב געזאגט ער גייט מיט א גערע היט, ער מחלל שם שמים פאר גער, און אז ער קומט אריין אין בעסמעדריש דארף מען וואטשן, זאגט ער יא מ'וואטשט, זאגט ער ס'איז דא פיר משגיחים, און ער ווייסט, און ער פילט זיך זייער נישט באקוועם נאר ער האט נישט ערגעץ אנדערש ווי צו גיין, ער ווייסט אז ס'איז דא פיר משגיחים וואס זיי וואטשן אים פון ווען ער קומט אריין אין שול ביז ער גייט ארויס פון שול, און דאס האט נישט דער רבי געמאכט, דאס האבן די אידן געמאכט אין בעסמעדריש, ווייל יעדער ווייסט וואס. וואס א חזיר ער איז. סא עניוועי, אבי מען טוט כאטש נישט וואס איך בין צופרידן, איך האלט ער זאל בכלל נישט גיין אין כשר, איך האלט אז ער זאל זיך אראפשניידן די בארד און פאות און זאל זיך מאכן א טאטו פון א צלם און זאגן אז ער איז א גלח טוט ער א גרעסערן קידוש השם ווי אזוי אזוי איז ער מחלל שם שמים, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג איך גיי נישט יעצט מער אריין אין דעם, איך זאג מיינס און עטס זאלט טון וואס עטס ווילט אבער וואטשן זאלט עטס אויף. יעצט איז מיר געקומען א טעקסט פון אנטווערפן אז ס'איז געווען א גרויסע חתונה פאריגע וואך שבת איז געווען שבע ברכות ס'איז רבנישע קינדער וואס יא צו וויאזוי איך געדענק נישט די בקיצור זענען געגאנגען זיי האבן זיך געזעצט אויבן אן און דער משוגענער אלטובסקי איז אריינגעקומען און האט אנגעהויבן צו שרייען וואו הא איך דארף זיצן אויבן אן און ער האט בכח אויפגעשטעלט אפאר מחותנים אזוי האב איך געהערט איך נעם נישט קיין אחריות אגעין קען זיין ס'איז א פאוני קאל און ס'איז געווארן פרייליך דארט אין בעלז, ווייל דער אלטובסקי מיינט אז מיט דעם וואס ער האט זיך געשלאגן פארן אויבן אן וועט דער עולם האלטן ער איז נישט קיין חזיר, ער איז יא א חזיר. נאר וואס, העהה, בעלז האט נישט קיין ברירה מיט אים, ווייל דער גבאי איז מסתמא איינגעקלאפט מיט אים. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, ווען איך זאג ענק א פריקאושען און עטס פאלגט, דעמאלטס איז גוט. טאמער פאלגט עטס נישט, טוט עטס מיר נישט וויי. עס טוט ענק וויי. ווייל איך האב גארנישט מיט דעם אלטובסקי, און עטס ווייסט די פרשה וואס איז געווען מיט אים. עטס ווייסט די פרשה אז איינער איז אוועק געפארן וואוינען אינגאנצן פון אנטווערפן וועגן אים. ער האט געפא געטאטשט זיין זון. און ס'איז דא נאך צוויי קינדער וואס ער האט געבאדערט אין רב לייביש'נס מקווה. הייבט איינער אן אין רב לייביש'נס מקווה איז דא ווידיאו שמידיאו. ווי לאנג ארבעטן די ווידיאוס? כ'ווייס נישט. קען זיין א האלב יאר קען זיין א יאר. דאס איז געווען א מעשה פון אנדערטהאלבן צוויי יאר צוריק. און נאכדעם לאמיר פארשטיין נאך א זאך, זיי זאגן אז ער גייט נישט אין יענע מקווה, ער גייט אין וויזשניץ, קודם טאמער גייט ער אין וויזשניץ בעט איך וויזשניץ זאלן אים ארויסווארפן ווייל ער איז א חזיר, נאר אפילו ווען נישט, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, מיט דעם האסטו אפגעפרעגט ווייל ס'איז דא ביי רב לייביש'ן, דו האסט שוין געטשעקט רב לייביש'נס ווידיאו, קען זיין ס'ארבעט אפילו נישט, קען זיין ס'ארבעט אינגאנצן נישט, קען זיין מ'האט עס אריינגעלייגט און רב לייביש וויל נישט מ'זאל עס וואטשן, רב לייביש האט אויך א שטוב מיט חזירים, איינע גרעסער ווי די צווייטע, ס'איז דא וואוילע צווישן זיי אבער ס'איז דא וואס זענען געפערליכע חזירים. ס'דא איינער וואס ער פאטאגרעפירט זיך אין א טרעין ווי ער טאנצט מיט א שיקסע, ער האגט און קישט זיך מיט א שיקסע. סא הייב נישט אן קיין מעשה'ס רב לייביש, רב בייביש, רב מייביש, לאז אפ מיט די שטותים. פרעגסט א מעשה לסתור, דא קומען קינדער זאגן אז ער האט זיי געטאטשט, און דו האסט א מעשה לסתור, רב לייביש האט א ווידיאו. ער גייט אין וויזשניצער מקווה, קען זיין נאר ווען ער האט געטאטשט דאס קינד און רב לייביש האט געזאגט מען זאל מאכן א שווייג ווייל דו ביסט א באלעבאס און יענער איז א רב, איז דער סוף איז געווען אז ער האט אויפגעהערט צו גיין אין יענע מקווה. וואס איז די קשיא? ס'איז נישט קיין מעשה לסתור. עניוועי, בעלז, קיעפ אפ די גוד ווארק. האלטס ווייטער די חזירים, שלאגטס ענק פאר דעם מורה מורינו הרב דעם דייטש, ער זאל וואס שנעלער קענען צוריקקומען צו ענק אין בית מדרש. ער מאכט זיכער אז ער זאל מטמא זיין נאך אפאר קינדער, ווייל אז דו רעדסט מיט אים נאנט און דו קוקסט אים אן זעסטו אים פעלט א שרויף, ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש, קומט אן אזוי ווי א, ער זעט אויס ווי א קינד אויף דראגס, קומט זיך דארט אן, פיין, איף יו וואנט טו ליוו דיס וועי, פיין, נאו פראבלעם, כ'וועל אייך זאגן, אין די צייט פונעם הייליגן רב ישכר דוב האט בעלז נישט אויסגעזען בעסער, ישכר דוב האט געבעקט דעם חזר דעם שווארצן לייביש, אין מונקאטש איז געווען א מלמד האט מאלעסטעט קינדער, און דאס איז וואס מ'ווייסט. וואס מ'ווייסט נישט וויל איך נישט רעדן, באט איט דאזענט לוק גוד, די פיקטשער לוקס ווערי בעד. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט ס'קומט יום טוב, מחויבים בית דין אז מ'זאל שטעלן שומרים אין אלע פרדסים און איבעראל, כ'האב ענק געזאגט אין פאפא, מ'טראגט ארויף די מחזורים ערב ראש השנה מיט ערב יום כיפור ווייל ס'קומט שבת, פאר דריי פיר יאר צוריק האב איך געזען ווי צוויי בחורים מאכן זנות אין די ווייבער שול, ווען איך קום נישט גענוג פרי זיי אפצושטעלן, וואלט די גאנצע זרע ארויסגעגאנגען אויף די. סיט דארט מיט די פרויען זיצן און ס'ווייסט מען אפילו שכבת זרע יבשה מיז מען אפוואשן מען טאר נישט דאווענען מיט דעם דעס איז תקנות עזרא כל שכן נאך א פרעמדע פרוי זאל זיך ארויף זעצן דערויף איך האב געבעטן מען זאל צושפארן און פאר א יאר צי פאר צוויי יאר האב איך געזען אז טאקע אינמיטן טאג איז געווען צוגעשפארט און אזוי איז אין יעדע שיל נאר דארט קען איך מיך אויס. ווייל דארט טראג איך א מחזור, איך טראג נישט ווייל מען לאזט מיך דארט דאווענען, איך טראג נאר ווייל טאמער דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן, זאג מיר, דו ביסט געגאנגען דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות? וועל איך אים זאגן ניין, ווייל מען האט מיך פון איבעראל ארויסגעווארפן, אבער רבונו של עולם דו ווייסט אז כ'האב געוואלט, והא ראיה איך האב געטראגן א מחזור, ווען איך וויל נישט גיין דאווענען וואלט איך עס נישט געגאנגען טראגן א מחזור, סאו עניוועי, ס'איז אין אלע שילן די זעלבע, ס'איז אפן די ווייבער שיל מען זאל קענען טראגן מחזורים, און דער עולם דארף אנהייבן צו וואטשן, מען קומט אהיים יעצט די חזירים. שארפן זיך שוין די ציין, ס'איז נישט דא געווען א גאנץ זומער קיינער, זיי האבן נישט געקענט יוטעלייזן די ערוה פאר מיאוסע זאכן, יעצט גייט זיך עס אנהייבן, מען דארף אנהייבן צו וואטשן טשיילד סעיפטי, טשילדרען סעיפטי, און יונגעלייט סעיפטי, יעצט האט מיר פארציילט א יונגערמאן, ער האט געדאווענט אין א בית מדרש, ס'איז שוין געווען צוגעמאכט די לייט. א צווייטער אינגערמאן האט אים געטאטשט, כ'מיין אז מען קען נישט טאטשן קינדער גייט מען טאטשן אינגעלייט? ס'איז דאך א נארמאלע זאך אזוי, איינעם מוז מען טאטשן, מען דארף וואטשן אויף אינגעלייט, מען דארף שוין היינט אלעס, איטס אנבעליוועבל ווי די וועלט איז געווארן, באט עניוועי, מען דארף אנהייבן צו שטעלן זיך אין די רעמען צוריק, מען דארף וויסן ס'איז בין הזמנים, די גרויסע בחורים האבן בכלל נישט קיין ישיבה, די ישיבה קטנות האבן נישט קיין ישיבה, און די יונגלעך אין חדר זענען אויכעט העפטי, און מ'דארף אויך וואטשן אויף די מיידלעך און איך הבנות, יברכך השם בממון וישמרך מן המזיקים, יברכך השם בממון בבנים וישמרך אלו הבנות, די קינדער די מיידלעך דארף האבן א ספעשל ספעשל פראטעקשן, און נארמאל, נישט בינדן צו די אויגן פארן קינד מ'טאר נישט ארויסגיין, מ'דארף ארויסגיין, מ'דארף וויסן וויאזוי איך גיי ארויס, מ'דארף וויסן מיט וועם איך שטעל מיך רעדן. מען דארף וויסן וועגן די סעלפאונס מיט אלעם וואס אלע מיידלעך האבן היינט, מיט די טעקסט, מען דארף רעדן מיט די קינדער, און מען דארף זען אז ס'זאל זיין אלעס אין ארדענונג. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, ס'איז שבת פרשת כי תבוא, און ס'וועט אויכעט נאך זיין נאך א דרשה וויאזוי מען גרייט זיך צו צום יום הדין, יעדער פאר זיך, פאר יענעם, חינוך, אלעס איז פיין, און וואס איז מיט דיר? וויאזוי דו גרייטסט זיך צו? אני לדודי. ודודי לי, איך דארף מיך קודם פארגלייכן מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער מוז זיך פארגלייכן מיט אונז, ער מוז אונז מוחל זיין, און נאכדעם קען מען אנהייבן מיט אנדערע זאכן, קענסט דאך נישט יענעם מתקן זיין ווען דו אליינס לעבסט אין די נו"ן שערי טומאה. האטס אלע א פרייליכן שבת, כל טוב.